ערב שבת קודש פרשת במדבר, חומש הפקידים, דאס מיינט דאס איז א פיפטל, די תורה האט זיך איינגעטיילט אויף חמשה חומשי תורה, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, סאו דעיס חומש דער פיפטל רעדט מען פון ציילן די ימ. כ'האב געוואלט זאגן אז כ'האב באמת די וואך נישט געוואלט רעדן שוין ווייל כ'האב שוין געהאט א לאנגע דרשה מאנטאג, און בכלל האלט איך דעם עולם זייער ביזי לעצטנס, און כ'דארף נאך זאגן א שיינע דרשה אויף זיך צוצוגרייטן, צו קבלת התורה, דאס אויף די אנדערע וואך, סאו בקיצור האב איך געקלערט כ'וועל מאכן דעם שיעור פון מאנטאג שוין דעם ערב שבת'דיגן שיעור אויכעט, למעשה אבער ס'איז געקומען א מצב וואס מען מוז רעדן, כ'ווייס דער חפץ חיים סוף ימיו האט דאך געזען אז די קאמוניסטן האבן אומגעברענגט אידישקייט האט ער געטענה'ט, געהאט, און ס'וואלט מען געדארפט ווען ארויסגיין מיט העק און מיט שטיינער בחרב וחנית, און מ'וואלט זיי ווען געדארפט פאבירן אונטערצוברענגען, איי עס וואלטן געשטארבן העלפט כלל ישראל, וואלט דאס געווען אבער דער עולם התיקון נאכדעם, אזוי האבן זיי אומגליקליך געמאכט גאנץ כלל ישראל, מ'האט נישט געקענט האלטן תורה און מצוות, און אזוי ווי דער תנא דבי אליהו ברענגט, דער אייבערשטער וויל איין זאך וויסן, כלום יש מי שיתרוצץ מוחו עלי, דהיינו עס האט זיך דעם קאפ געפלעטערט פאר מיר. דאס איז וואס ער וויל וויסן. יעצט, ס'דא אין די גאנצע וועלט שאקלט יעצט דער חינוך פון קינדער. ס'איז די איינציגע זאך וואס יעצט האבן נאך די ערבים איז די קינדער. איז מ'האט זיי מטמא געווען, איז געווען אלעס שטיל. הער אויס, אז מ'איז מטמא די קינדער וועט קיין ערליכע אידן עניוועי נישט ארויסקומען. אבער למעשה פאבירט מען עס אפצושטעלן, מ'טרייט די בעסט וואס מ'קען טון. כ'האב שוין געזאגט באריכות אויפן די וואך אויף א טעיפ. ווי אין צרות ברוך מרדכי איז און ער האט נישט געווינען גארנישט, אויב איינער האט געווינען האט מאליק געווינען די מערסטע פון אלע, ער האט געגעבן דראגס, מאריוואנע און אנדערע דראגס פאר די בחורים אין זיין טאטענס א בילדינג אין מאנטיסעלאו, און א בחור האט מיך אפגעקאלט און געוויינט צו מיר, כ'האב אים געהייסן גיין צו די פאליס, מ'האט אים צוגעשפארט. אין נאכדעם האט ער גענומען בחורים דא אין א האטעל זעקס בחורים אין ער האט זיי געוויזען פארנאגרעפי אין ער האט געטוהן מיט זיי כל דבר אסור אין ער האט באקומען א סוויטהארט דיעל אז ער האט נאר געהאט איין בחור אין די קאר אין ער האט געמאכט מציצה בפה אין פאר דעם האט מען אים געגעבן צוויי חדשים תפיסה אין א יאר פאר טערעפי אין נאכדעם בלייבט ער א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער ער איז געווען ער האט געהאט א ארדער אוו פראטעקשען אויף א בחור אין למעשה האט ער דעם בחור געטשעפעט פורים ער האט אים געוואלט טשעפען נאר דער בחור איז אנטלאפען. ער האט זיך צוריק געזען דארטן אין תפיסה אבער למעשה ער איז אוועק מיטן בעסטן דיעל לויט חשבון וואלט אים געדארפט קומען זיצן אזויפיל וויפיל וועבערמאן הונדערט יאר נאר וואס דער סמך מם ארבעט מוראדיג געפערליך געלט אויסצוגעבן פאר לויערס איז דא וויפיל מען וויל און דא האט מען יעצט אריינגענומען דעם טאמפסאן וואס ער ווייסט נישט וואס עס טוט זיך מיט זיך ער ווייסט נישט ווער ס'איז זיינע פרענדס און ווער נישט און ביז מ'עט אים אונטערברענגען אונז ברענגן מיר אים אונטער אונז זעמער שוין געווען ביי די fbi אונז האמיר געזאגט אונז וויל מיר דעם זעלבן קאמיטעי ווער ס'האט באקוקט אלע טשארלס היינס'ס שייגעץ שטיק וויל מיר יעצט דא אויך, און ביי זיי נעמט עס צייט, זיי גייען פאר די גאווערמענט, זיי מוזן האבן א בודזשעט, און ס'וועט געטוהן ווערן, נישט געזארגט, אונז גיימיר נישט לאזן קיינעם פאלן, קיין קיין אידישע קינדער פאלן חלילה, עניוועי, אבער לאמיר. גיין צו די נעקסט סטעפ, סא דאס מען שלאגט זיך פארן אייבערשטנס וועגן און דער אייבערשטער וועט אונז מירצעשעם העלפן. יעצט האב איך ענק שוין געזאגט ס'איז דא נאך א זאך וואס ווען מען טוט נישט דעם רצון פונעם אייבערשטן איז דא צוויי וועגן וויאזוי דער אייבערשטער טוט אויספרובירן כלל ישראל. שטייט ביי עשו ווען ער האט געטראפן יעקב'ן וישקהו האט אים א קיש געגעבן דאס איז די פשט. ער האט אים געגעבן א קיש און ער האט אים צוגעצויגן צו זיך, ער האט אים געוואלט צוציען מיטן קיש, און דער מדרש זאגט אז ער האט אים א בייס געגעבן, ער האט אים געוואלט אויסרייסן דעם גאנצן גארגל, נאר וואס, דער אייבערשטער האט געמאכט א נס. אז זיין האלדז איז געווארן א שטיק שטיין, ממילא האט ער נישט געקענט רייסן, ער האט זיך די ציין צוקראכט, דער עשו. אלעס וואס איז געשען צו יעקב מיט עשו איז דאך כל מה שאירע להם איז דאך א סימן לדורות, ווי דער רמב"ן זאגט, אלע ספרים זאגן עס. עשו האט צוויי וועגן וויאזוי ער קומט צו צו יעקב, דער ערשטער וועג איז געווען אין די אלטע צייטן, מען האט געבלוטיגט יעקב, מען האט אים געהארגעט, מען האט אים צו ארויסגעווארפן פון אלע שטעט, אוקריינע האט זיך אירע פראבלעמען מיטן רוס, מענטשן האבן רחמנות אויף זיי, זיי זענען געווען גרעסערע רוצחים ווי די רוס, יעדע צען יאר איז געווען א פאגראם פון צענדליגע טויזענטער אידן דא אדער דארט אדער אהער אדער אהין, און אזוי האט מען אונז געבלוטיגט אין שפאניע און אין וואו נישט, איך מיין כ'זאל אנהייבן היסטערי יעצט וועט עס דויערן אפאר וואכן ביז מען מער אנקומען אין העשעלעך נאך פארפעלן צוואנציג פראצענט, לאמיר גיין גראד. מען האט אונז אויסגעבלוטיגט, דער איד איז געווען דער נידריגסטער מענטש וואס איז דא ביי זיי, און מען האט אויף אונז ארויף געלייגט אלע מיני בלבולים, ס'איז געקומען פאר פסח, אין א א יעדע אידישע שטאט, בפרט נאך אין פראג און די גרויסע שטעט וואו אידן זענען געווען, ווי מען זאגט די שיינקייט, די רייכע מענטשן, געקומען פאר א פסח האט מען אונטער געווארפן בלוט איבעראל, די גויטעס האבן מסכים געווען צו געבן זייער קינדער פארן גלח ער זאל עס הרג'נען, און ארויס נעמען דאס בלוט פון אים, און עס. אונטערווארפן אונטער א אידישן הויז זאגן אז דער איד האט עס געטון, זיי האבן אלעס מסכים געווען. עניוועי, האמער געהאט א גרויסע היסטערי וויאזוי אונז וואנדערן מיר אין גלות. עשו, אדום, זעמיר אין גלות ביי אדום, ס'איז דער פערדער גלות. דאס אלעס איז געווען אמאל. היינט איז געווארן א נייע וועלט. ס'איז א נייע וועלט געווארן. עשו געט אונז א קיש. יעצט ביז יעצט ווען ער האט אונז געקישט די אלע יארן האט ער זיך צוקראכט די ציין. און דאס האט געהאלטן. אונז אינעם גלות, ווייל דער אייבערשטער האט אונז אלץ געגעבן ערגעץ א ישועה ווי אונז זאלמער ארויסקריכן. היינט איז ער געווארן א נייער עשו, ער געבט אונז א קיש טאקע ממש במלוא מובן המילה. דאס ווערט אנגערופן, ער האט אונז געגעבן די קיס אף דעט, די קיש וואס האט אונז געהארגעט אינגאנצן. איז יעצט איז אזוי, די גויים. האבן אונז געבליטיגט, יעצט זענען זיי געווארן אונזערע פרענדס, יעדער ווייסט וואס גייט פאר מיט דעם פראגרעם וואס הייסט ליב"ה, אז מען מוז לערנען אין די שולע אלע לימודים, למעשה. ר' לייביש לייזער, די מען רופט אים א שרף, א שרף, כ'ווייס נישט פארוואס ער האט באקומען דעם טייטל שרף, באט אזוי רופט מען אים, ס'קענטס אים רופן אלקינו ואלוקי אבותינו אויך. בקיצור, ער האט געשריגן מען זאל אנטלויפן אויף אמעריקע טאמער ס'גייט דורך די געזעצן אין אנטווערפן, און ס'איז דורכגעגאנגען. און איך האב געפרעגט איינעם וואס איז א חילוק צווישן א בחור וואס ער לערנט אין יסוד התורה וואס די זיי לערנען דאס אלע יארן, צו א בעלזער בחור, איך זעה נישט דעם חילוק. יעצט למעשה איז אזוי, ר' לייביש האט געזאגט מען זאל לויפן אויף אמעריקע, האט מען אים געפרעגט ווי קען מען לויפן אויף אמעריקע, הע הע אונז זעמיר נישט קיין סיטיזענס, דו ביסט א סיטיזען אבער אונז נישט, האב איך זיי געזאגט שרעקטס ענק נישט, ער לויפט נאך נישט אויף אמעריקע אויך נישט, לאז זיך אפ. זיין. פּאָסט קעסטל וואָס אַרבעט גוט איז אין אַנטווערפּן, ער גיט עס נאָך נישט אויף. ער זאָל מאַכן אַזוינע מוסדות, ער האָט נישט קיין מוסדות, ער האָט גאָרנישט, ער נעמט אַריין גרויסע געלט אין די מיליאָנען אַ יאָר, און דעטס איט. ער לויפט נישט אויף אַמעריקע, אים באַדערט נישט ליב"ה מיט שמיבע. עניוועי, למעשה, אַפילו מען לויפט אויף אַמעריקע, איך האָב דעמאָלטס געזאָגט, אַלע גאָווערמענטס גייען עס אָננעמען, אין ענגלאַנד איז דאָ די NVQ, און אזוי ווייטער. יעצט ער זאגט מ'זאל לויפן אויף אמעריקע, איך וויל דיר זאגן אמעריקע איז די ווארסט אף פון אלע קאנטריס אין די גאנצע וועלט סאו פאר. סאו כ'וועל ענק זאגן וואס דא געשעהן. פאריגע וואך האט מען האט די דעבלאזיאו אדורך געפירט א געזעץ אזוי. זיי האבן אויסגערעכנט אז א קינד פון דריי ביז פינף יאהר דארף אויך האבן. ווי ער זאל גיין אין סקול. ס'הייסט יו פי קעי. דארף ער האבן א חינוך ווייל ער קען זיך דאך נישט דרייען אינדערהיים ביז פינף יאר ס'איז דאך א משוגעת און די מאמע ווערט משוגע און רוב כ'האב ענק שוין געזאגט אמעריקע איז געבויעט א הויז אויף צוויי אינקאמס א טאטע און א מאמע מוזן גיין ארבעטן און טאמער נישט קענסטו נישט עקזיסטירן איז למעשה יעדע מאמע וואס האט א קינד ווייסט זי גייט ארבעטן נאכדעם וואס זי האט דאס קינד ס'איז נישט אזוי ווי די ווילימסבורגער פרויען וואס זיי זעצן זיך אראפ זיי גייען מגדל זיין זייערע קינדער. זיי טוען גארנישט, און די סעקאנד אינקאם קומט פון וועלפעיר, פוד סטעמפס און מעדיקעיד. יעצט, איך זאג נישט אז א אידישע טאכטער זאל גיין ארבעטן, אז זי דארף כאווען א שטוב זאל זי כאווען אין שטוב, אבער ס'איז דא אסאך מאל אזאלכע וואס זענען אדער שוין אויפגעכאוועט די קינדער און זיי האבן נישט וואס צו טון, און זיי זענען שוין צוגעוואוינט צום וועלפעיר טשעק, און ס'איז דא אסאך. וואס פאר זיי האבן נאך די קינדער גייען זיי שוין אויך נישט ארבעטן ווייל זי גייט דאך האבן קינדער, ס'איז נישט וויכטיג, יעדער זאל זיך פירן זיין לעבן וויאזוי ער וויל, אבער למעשה קאסט א קינד פאר די גאווערמענט צוואנציג טויזענט דאלער, איז געגאנגען דעבלאזיא און ער האט געזאגט ער איז מסכים צו געבן פאר אלע פאבליק סקולס און פאר פרייוועט סקולס פאר יעדן קינד וואס מ'נעמט אריין פון דרײַ ביז פֿינף יאר איז ער מסכים צו געבן צוואַנציק טויזענט. א יאר. יעצט די נסיון איז אזא נסיון וואס קיינער גייט עס נישט קענען מעמיד זיין, ווייל קודם כל איז דאך אזוי, קינדער איז דאך דא קיין עין הרע גענוג, אין אלע שילן רופט מען דאך אויס שלום זכר'ס מיט קידושים מיט ברית'ן יעדן שבת אין די הונדערטער. נאכדעם איז דאך אזוי, די קינד מוז דאך נישט זיין דרײַ, ווען ער איז צוויי העט מען דאך אויך מאכן פאלשע פעיפערס אז ער איז שוין דרײַ. קענטס דאך די זאכן און נאכדעם ביי די פינעף וועט מען אויך נישט אויפהערן ווייל קודם כל דיבלאזיא קען עס נאך פארלענגערן און נאכדעם העט מען נאך אריינגעבן ביז די זעקס און ביז די זיבן קענטס דאך די זאכן מען דארף וועט מען טרענספערן פון די קינדערגארטן צו די פרי קינדערגארטן ס'וועט זיין לעבעדיג עניוועי דא רעדט מען פון ביליאנס אוו דאלערס, נישט מיליאנס נאר ביליאנס, ס'איז אנבעליוועבל ווי רייך די מוסדות ווערן, און זיי וויינען כסדר, און זיי ווארפן ארויס קינדער אויב א טאטע האט נישט צו צאלן, כ'האב שוין לאנג געזאגט זאלן מאכן צען פראצענט סקאלערשיפ פאר קינדער וואס האבן נישט צו צאלן, דאס האבן זיי נישט טון, ווייל אלעס איז שלי שלי ושלך שלי. עניוועי, למעשה איז דאס א גרויסע שמחה פאר אידן, פאר יעדן. איי ביבש קצירה תשברנה די אלע פסוקים, פון דעם וועט מען זיך שוין זארגן אן אנדערץ מאל, דערווייל דארף מען דאך דאס געלט איז דאך וויכטיג ס'זאל ס'זאל זיין און מ'וועט קענען לעבן לוקסוס און מען ס'איז גוט שוין ליידער, עניוועי איז געווען א מיטינג יעצט פאריגע וואך אין די יו דזשעי או און אין אנדערע פלעצער און מען האט באשלאסן אז מען גייט עס נעמען דעם פראגרעם ס'איז זייער גוט און מען האט געוואלט הערן. זענען אונז זעמיר דאך אידן, איז קודם זאגן מיר דאך נעשה נשמע, קודם האבן מיר געוואלט נעמען דאס געלט און נאכדעם וועלן מיר הערן וואס ס'האנדלט זיך. בקיצור ס'האנדלט זיך אזוי, קודם כל מען טאר נישט האבן קיין שום רעלידזשען, אזוי ווי אין סקול דיסטריקט מיט די די אנדערע פראגרעמס וואס זיי האבן דארט אין די סקולס, בקיצור קודם העט מען נישט טארן לערנען פון בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, און אפילו מען העט יא מעגן רעדן דערפון העט מען זאגן אז דאס איז חס ושלום נאר א שיטה, אין די וועלט, און ס'איז דא נאך א שיטה וואס דאס הייסט די טירי אוו עוועלושן וואס איך וויל נישט אריינגיין דערין ווייל דאס איז מינות וכפירה לכל הדעות. פרעג איך איינעם פון די מענטשן וואס זענען דארט געזעסן פארוואס האט קיינער נישט מוחה געווען, זאגט ער אזוי ווי ס'האנדלט זיך אסאך געלט האט מען אויסגעטראפן א נייעם היתר אז מ'וועט זאגן די קינדער ס'איז דא צוויי וועגן און אונז האלט מיר דעם וועג אז בראשית ברא אלוקים דער הייליגער ריזשינער האט געזאגט אז מ'הערט איין ווארט מינות וכפירה קען עס האנטען א מענטש, עס קען אים נאכלויפן און מצער זיין א גאנץ לעבן ער זאל נישט קענען פטור ווערן דערפון, און דאס האמער אונז יעצט ערלעבט אז מען גייט שוין לערנען די אנדערע וועג אויכעט, אנדערע שיטה, אזא פנים טראגט מען, אבער דאס איז נאר א תירוץ, עניוועי. און ס'איז דא נאך זאכן, מ'וועט נישט טארן בענטשן, מ'וועט נישט טארן קיין שום רעלידזשעס זאכן, אזוי ווי ס'איז דא אין די סקול דיסטריקטס וואס זיי האבן. איינער האט מיר געזאגט אז ס'איז געווען עפעס איין טאג וואס מ'איז געקומען פאר א יאר צוויי אינספעקטן זלמן לייב'ס תלמוד תורה, און מ'האט אראפגענומען אלע אידישע זאכן, למעשה ווען ס'איז געקומען דערצו האט מען נישט געבענטשט דעמאלטס טאג ווייל די אינספעקטארס זענען דארט געזעסן. האט מען נישט געבענטשט? האט מען יא געבענטשט? ס'איז א חילוק? די געלט איז דא ענד דעטס איט. און דאס איז ווי אונז האלט מיר יעצט. אין יוראפ צווינגען זיי מ'זאל לערנען זייערע לימודי חול איז איין זאך, זיי מ'זאל לערנען וועגן סעקשועל אביוז און די דעוועלאפמענט אוו די באדי איז אן אנדערע זאך. דא האלטן זיי אזוי פארגעשריטן אז זיי געבן אונז געלט, ביליאנס אוו דאלערס, אז אונז זאל מיר לערנען. דעם אנדערן וועג פון נישט חלילה בראשית ברא אלקים. עטס זעטס וואס דא גייט פאר. און קיין שום מנהל האט נישט געזאגט קיין ווארט א חוץ איינער, כ'האב געהערט איינער האט גראד מוחה געווען מען טאר נישט דאס איז מינות וכפירה, האט מען אים געזאגט ער זאל קוקן ווי די מזוזה איז אויף די טיר און ער זאל עס קישן פון די אנדערע זייט און שוין.

איז געקומען א איד וואס ער קען דעם סיסטעם און האט אים געזאגט ר' מאטעלע דאס איז די זעלבע ווי די סקול דיסטריקט די חילוק איז נאר אז די סקול דיסטריקט איז פאר אסאך קינדער און ס'איז פאר די גרויסע קינדער און פאר אלעם און דעיס איז נאר פאר קליינע קינדער אבער ס'איז די זעלבע אין ריאליטי דער איז נאו דיפרענס האט ער יענעם אנגעכאפט און האט אים ארויסגעווארפן אזוי ווי ער האט געטוהן מיט מיר ווען כ'האב געזאגט זיין מקווה איז א כלי בתלוש ער האט אזא גבורה אז ער קען רעדן און רעדן און רעדן. און ער קען זיך קאנטרעדיקטן זיבן מאל, און מ'וועט אים פרעגן ס'האלט דאך נישט אויס לויט דעם, וועט ער זאגן ס'איז נישט קיין נפקא מינה, און א גוטן טאג. כ'האב ענק געזאגט, דער מענטש איז אזא קאנפיוזד מענטש, ער איז אזוי אויף לאפסיידעט אויף אלע אופנים, אז ווען נישט דער פירוש רש"י וואס איז אים מפרש יעדע משוגעת, ס'איז דא איינער ער הייסט אלי' ניימאן ווען נישט דער מענטש וואס ער פארענטפערט יעדע זאך און ער מסביר און העיר ספליט סברות פארוואס דער רבי האלט דא אזוי און פארוואס ער האלט דארט אזוי ווען נישט דער וואלט דער מענטש אראפגעגאנגען ווי א טאטעל וועקא נאר וואס האט ער א גוט מענטש וואס ער טוט דער רבי דער וויזשניצער רבי אליין פלעגט רופן אלי'ן דו ביסט מיין אויסן מיניסטער ער דער וויזשניצער שר החוץ עניוועי סאו האט מען נאך געהאט דעם איד וואס האט געשפילט די אלע געימס געמאכט דעם סקול דיסטריקט האט ער מוחה געווען. אבער ווען מ'האט געמאכט טשעפטער וואן איז ער אויך אריינגעפאלן דערין. יעצט האמער שוין נישט דעם סירקוס שפילער אפילו ער זאל זאגן א ווארט, קיינער נישט, און על כל פנים נישט קיין ערנסטער מענטש, נישט דא ווער ס'זאל ס'א רב א רבי וואס מ'זאל אים פאלגן. דער קאשער רב האט געשריבן דעמאלטס ביים סקול דיסטריקט, ס'קען נישט זיין מי שעמדה. רגליו על הר סיני זאל זיך אריינלאזן אזא מין עסק ווי די סקול דיסטריקט. דער פראגרעם וואס מען באקומט יעצט איז אסאך ארגער ווי די סקול דיסטריקט פי אלף. אין סקול דיסטריקט פלעגט מען אהיימברענגען האלאווין אביסל קאטוילישע זאכן, אבער דאס אינגל האט נישט געמוזט וויסן וואס דאס איז, מען האט אים דאס נישט געמוזט לערנען, דא מוז מען לערנען ווער ס'האט באשאפן די וועלט, און נאכדעם מוז מען לערנען נאך אסאך אנדערע זאכן, כ'האב געזען די קוריקולום וואס מען וועט מוזן אלץ לערנען, ס'איז א ביטער אומגליק. מ'וואלט געדארפט נעמען האמערן מיט האקן און מ'זאל זיך שלאגן אז דאס די ישיבות זאלן דאס נישט נעמען. נאר גיי שלאג דיך. ס'האט מיר איינער געזאגט אז בעלז אין בארא פארק איך נעם זיבן אהאלב דיסקלעימערס טאמער ס'איז נישט אמת זיי באקומען פון וואוטשערס אליינס יעדע חודש זעקס הונדערט טויזנט דאלער. ווייסט וואס דאס הייסט. איז דאס איז די נסיונות, דו רעדסט דא נישט מען געבט איינעם פופציג דאלער, הונדערט דאלער, מען געבט אין די הונדערטער מיליאנען אין די ביליאנס אוו דאלערס גייט דא אן אריינצוקומען, יעצט וואס גיי מיר יעצט טוהן? גארנישט, מ'האמיר אפאר רשעי הדור וואס ברענגען אונטער דאס אידישקייט, עס איז געשטארבן די וואך א איד וואס ער הייסט זריל גליק, דער וואס האט געוואלט עפענען א מייפאשטעטאם פעקטערי, א רשע מרושע אן עוכר ישראל. צו אונזער הייליגן רעבן האט קיינער נישט געקענט אונטערברענגען, ער האט זיך געשלאגן ווי א לייב, איין מענטש האט צו דעם איד געטויגט, ער האט אים אראפגעברענגט, זריל האט אראפגעברענגט אונזער רעבן, און נישט ווען ער איז געווען שוין נישט געזונט נאך ווען ער איז געווען געזונט, ווי מ'איז געקומען עפעס א קאמפלעינט אז ס'איז דא א פראבלעם אין די שטאט האט ער אנגעהויבן דער רבי האט נישט געהערט, דער רבי האט נישט געהערט, דער טאקע ער וויל זיך עפענען א לעבער פאבריק קומט ער זאגן אז אונזערס איז טרייף. ער איז געווען באצאלט פון מילמארט ער זאל זיצן ביים רעבן אין שטוב און וואטשן ווער ס'גייט אריין און ווער ס'גייט ארויס, און מענטשן האבן געזאגט ער איז אזא צדיק ער וואטשט אויפן רעבן, ער וואטשט אויפן רעבן? ער איז א נורס? ער איז א דאקטער? וואס וואטשט ער? ער וואטשט אז די טיר זאל זיין צוגעשפארט פאר וועם מ'וויל נישט האבן דארט אינעווענדיג, און פאר מילמארט האט זיך אים געלוינט צו צאלן די פאר דאלער. איך הער גאר זאגן אז ער איז געווען א שותף מיט מילמארט אויכעט ווייל אין די אנפאנג יארן כדי מילמארט זאל קענען הערשן אויף כלל ישראל האט ער דאך געדארפט אנקומען דורכן רעבנס טיר און זריל האט אים אלעס ערלעדיגט איז דאס איז קלאר אז ער האט פארפירט דעם רעבן מיט זייער אסאך זאכן וואס אונז ווייסן. זאגט מיר א איד, שטעל דיר פאר, די רבי האט אונז אויסגעלערנט קנאות, זעמיר געגאנגען צו די יו ען, עס איז ארויסגעקומען א כרוז א קלא דלא פסיק אז די רבי האט געהייסן מען זאל זיי אלע ארויסווארפן, מען האט זיך ארומגעשפילט מיט אידיש בלוט ווי גארנישט, זלמן אשכנזי, דער וואס איז נעבעך געשטארבן, ער איז געגאנגען צו די יו ען האט מען אים ארויסגעווארפן, איז געקומען זיין טאטע פון מעלבורן, מעלבורנער רב, און ער האט געזאגט פארן רעבן, רבי הלכות קנאות האט ער ביי מיר נישט געלערנט נאר ביי אייך, יעצט האלטס אים, האט ער אים צוריק גענומען, מען האט אויסגעלערנט דעם עולם. אז מען דארף גיין מוחה זיין קעגן ציונות, חברה איז געגאנגען מוחה זיין קעגן ציונות, קומט עזריאל דער רבי האט געזאגט מען דארף אינזין האבן בבל א מאשין און פארטיג. און דאס איז אלץ געווען נאך די הלוואה פון בנק לאומי. ער האט פארקויפט מעשות פונעם רעבן אז אלע תלמידי בעל שם פון ווען זיי האבן געלעבט דרײַ הונדערט יאר האבן נישט געקענט אזויפיל מעשות דורכגיין. ער איז געווען א ליגנער, א שקרן, און ער האט געבעקט דאס טרייפע פלייש אין אמעריקע פאר אים אליי רמזי אויף אים וועט מען ווייזן אז ער איז דער איד וואס ער איז ריספאנסיבל געווען פאר דעם טרייפע דער רעבע אונזער הייליגע רעבע האט געהאט גענוג געלט און אונזער הייליגע רעבע האט געהאט גענוג פון אלעמען וואס ער האט געברויכט. און ווען ער וואלט אמת'דיג געקענט מיט ישוב הדעת זיך אראפזעצן מיט די מענטשן און הערן וואס ס'גייט פאר אין די פלייש מיט אלע אנדערע הכשרים אינדעסטרי וואלט ער געקענט פאררעכטן. האט מען קיינעם נישט צוגעלאזט. און טאמער איז איינער אריין און ער האט געזאגט עפעס א ווארט האט מען אים אזוי מין דערביטערט און דערנידריגט. מיר האט דערציילט א איד. רב טייץ, איך האב נאך געקענט. ער האט געזאגט אז ער האט געהאט א טענה צו די סאטמארע שחיטה, מען האט גע'שחט'ן אין ניו דזשערסי אין עליזאבעט, האט ער גע'טענה'ט, רעבע, ס'שחט'ן דארטן דיינע שוחטים אליינס, און פון חתם סופר איז דא אזא מין תקנה אז א שוחט מוז שחט'ן צוויי, איינער זאל ווייזן דעם מעסער פארן צווייטן, און דער רבי רופט אריין עזריאל, און עזריאל זאגט, דער רבי האט נישט געהערט, ח. ט, רב טייץ'ס שוחטים'ס די ווייבער גייען אפילו נישט אין מקווה, ער גייט אונז זאגן וואס צו טון? סאו בקיצור, לאמיר זאגן זיי גייען טאקע נישט אין מקווה, די תקנה פון חתם סופר האט דאך געזאגט פאר שוחטים אז זיי גייען יא אין מקווה, ניין? נו, און די סאטמארע גייען דאך יא אין מקווה די ווייבער, נו פארוואס מעגט עטץ שחט'ן אליין? גארנישט, קוים האט מען יענעם אפגעפראסקט. און דער רב טייץ איז דאך נישט געווען קיין בטלן, נישט מורא געהאט פאר אזא גראבן פיפל ווי עזריאל גליק. געט ער א פרעג, עזריאל, זאג מיר, דו קענסט מיינע שוחטים'ס ווייבער? כ'מיין, ווי, ווי, פון ווי קענסטו מיינע שוחטים'ס ווייבער? נאכדעם זאגט ער פארן רעבן אזוי, הערט מיך אויס רבי, איך בין אייך געקומען זאגן א זאך וואס איז געשעהט, און אז. איך בין זיך נישט געקומען שלאגן מיט דעם פיפל עזריאל גליק, איך האב מיט אים גארנישט, ווילט איר מיך אויסהערן איז גוט און אז נישט נישט. דער סוף איז געווען, דער רבי האט זיך אריינגעלייגט אין די פרשה און האט עס פארראכטן. פארוואס? ווייל צום רבי האט מען געדארפט האבן אן אפענע טיר. מיר האט פארציילט א איד אז נאך אין די זעכציגער יאר איז אריין אמאל צום רבי'ן, ער איז געווען א איד אן עושר, ער פלעגט פארן אין פארמס, איז ער אריינגעגאנגען צו גאלדענפלאו און האט נישט געטראפן קיין משגיח, איז ער אריין צום רבי'ן און ער האט עס אים פארציילט. דער רבי האט געזאגט איך בעט דיך מאך א שווייג ווייל אז נישט וועסטו אונטערברעכן דעם גאנצן חלב ישראל און איך וועל נעמען קער און דער רבי האט זיך אריינגעלייגט און ער האט גענומען קער אויף דעם איז ער דאך געווען א רבי זאל אונז צושטעלן דאס אידישקייט יעצט אז חברה האבן געהאלטן אז מען דארף גיין פראטעסטירן ווייל דער רבי האט אונז אויסגעלערנט אז די ציונים מאכן א חרבן האט מען זיי געדארפט אריינלאזן צום רבי. נאָר װאָס, אַרום יעדן שײנעם בלום דרײען זיך אַרום, אַרום און אַרום אַלע דערנער. דאָס האָבן זיך נעבעך געדרײט בײַם רעבן. סאָ יעצט, ברוך-השם, אַז ער איז געשטאָרבן, האָבן מיר שױן אײן זאַך אַראָפּ. מער קײן מעשׂות פֿון רעבן װעט מען שױן נישט פֿאַרצײלן. מען פֿלעגט זיצן יעדעס יאָר דערצײלן שעות אַרוכּות מעשׂות פֿון רעבן, װאָס איז נישט געשטױגן און נישט געפֿלױגן. סך-הכּל איז ער געװען אַ שוחט אַ גאַנץ לעבן און איז נאָר געקומען אױף דר'עלטער האט מען געדארפט האבן א א מענטש ביי די טיר. סאו עניוועי. דעמאלטס האט מען נאך געהאט א רעבן, מ'האט געקענט אריינגיין אים זאגן רבי, אונז האמיר א פראבלעם. היינט קענסטו שוין נישט אריינגיין צו קיינעם, ס'איז נישט דא מיט ווי צו גיין, מיט וועם צו גיין, ווער צו גיין. די קהילות האבן אזא רייץ ווייל מ'רעדט דא פון אזויפיל געלט. אז מען דארף זיין, איך ווייס נישט ווי שטארק, מען דארף קענען מעמיד זיין דעם נסיון. איך האב גערעדט פונקט די וואך מיט א יונגערמאן, איך נעם אויך א דיסקלעימער, זאגט מיר דער יונגערמאן אז זיין טאטע ארבעט פאר א מוסד וואס צעטיילט געלט אין ארץ ישראל פון די רעגירונג, און סאטמאר בני ברק די זאליקאס קאמפאני נעמען געהעריג געלט, זיי נעמען עס נאר אויף אן אנדערן נאמען, זיי נעמען עס אויף א נאמען פון נאך א ישיבה. האב איך אים געזאגט דעס איז נישט קיין נייעס איך ווייס אז תולדות אהרן נעמט אויך אלע יארן געלט דער תולדות אהרן רבי איז געווען דער גרעסטער חסיד פון אונזער הייליגן רעבן זיין טאטע רבי אברהם יצחק קאהן און ער האט געלאזט צוואה האט ער געלאזט צוואה אזוי איך האב נישט גענומען קופת חלב טיפת חלב מיט די אלע מיט די געלט פון די מדינה אבער טאמער זעהט עטס עטס קענטס נישט מעמיד בנסיון זיין מעגט עטס נעמען איז שוין געווען דער גרעסטער חסיד פון רעבן און ס'איז ארויסגעקומען אז די גאנצע תולדות אהרן'ס געלט ווערט גענומען דורך זוויל, מ'געבט איין זיי האבן נאך טויזענט קינדער צו וויפיל מ'קומט קוקן די קינדער, וואס א חילוק וויאזוי אויפן טיר שטייט דער נאמען, די קינדער זענען דא, די נעמען זענען דא, און מ'נעמט געלט. ס'איז א גרויסער שווארצער טאג פאר כלל ישראל, ווייל יעצט האלט מען בבחינת וישקהו, מ'קושט אונז, און שפעטער וועט עס זיין אזוי ווי ביי פרעה. פרעה האט קודם צוגערעדט דעם עולם מ'זאל קומען ארבעטן, ער וועט באצאלן, גוט באצאלן, און שפעטער האט זיך עס אריינגעצויגן אז ער האט געהייסן מען זאל ארבעטן אומזינסט. איי מין צוויי דריי יאר ארום, צו פיר יאר ארום, די בודזשעט וועט זיין טייט, עס וועט קומען אן אנדערע מעיאר, און די גאווערמענט וועט זאגן דו מוזט ווייטער לערנען די אלע טיערי אוו עוועלושן, ווי אזוי די וועלט האט זיך חלילה אליינס אנטוויקלט.

נישט געווען מינות כפירה אונז זעמער אזוי מין געזינקען אז איך זאג אייך באמת קיין מנהיגים איז נישט דא אגודת ישראל פירט היינט דאס אידישקייט משה דוד נידערמאן פירט דאס אידישקייט יעצט פארשטיי איך שוין פארוואס זיין זיידע דער מהר"ם א"ש האט געבעטן אז די קינדער זאלן נישט זיין קיין רבנים און קיין דיינים ווייל א רב קען אפפירן א שטאט עס ווען אויך ווען געדארפט ווען בעטן זאל נישט זיין קיין עוסקים בצרכי ציבור שלא באמונה, ווייל משה דוד עה האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם, געלט איז דא, ס'וועט זיין געלט אוועק צו לייגן פארן הויז אין מאנרא, דעטס אלל איים וואריד אבאוט. אגודת ישראל צוויבל מיט קנאבל מיט די אלע שמות הנרדפים וואס זיי פירן היינט דאס גאנצע אידישקייט. זיי זענען נישט אינטרעסירט צו מען מעג צו מען טאר נישט און וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט דער עיקר איז ס'קומט אריין א גרויסער טשעק און יעצט רבותי לאכטס ווייל איך לאך שוין היינט אויך איך וויין שוין נישט איך לאך שוין שטאטס מען זאל אריינלייגן די כוחות אין חינוך און קינדער זאלן האבן א קלארען קאפ מען זאל זיי נישט סעקשועלי אביוזען. יעדע זאך. וואס מען האט געוואלט טון האט עטס געשלאגן זיך, יעצט כאפט עטס אזאלעכע מכות אז ס'וועט נישט זיין מער קיין חינוך ליידער, דער יעצטיגע דזשענערעישן איז אויכעט אזויפיל דראפ אוטס וועגן די טרייפות וואס מען האט זיי געגעבן, און וועגן דעם שלעכטן חינוך וואס מען האט זיי געגעבן, און וועגן די סעקשועל אביוז, יעצט גייט קומען אזא מכה אשר לא כתובה בתורה, והפלא השם את מכותך, הפלא ופלא. אז מען גייט שוין לערנען אין חדר אז נישט בראשית ברא אלקים חס ושלום, נאר ס'איז דא צוויי סיסטעמס, ס'איז דא א סיסטעם פון בראשית ברא אלקים, און ליידער ליידער איז דא א סיסטעם פון די טירי אוו עוועלושען, און דאס דארף מען לערנען, די קינדער זאלן זיך אריינלייגן אין קאפ, אפילו דעם ספר מורה נבוכים איז געווען מענטשן וואס האבן עס נישט געלערנט, ס'איז געווען וואס האבן עס געלערנט האבן זיי קודם געלערנט דעם תירוץ און נאכדעם די קשיא. יעצט ווען מ'האט געלערנט קודם דעם תירוץ און נאכדעם די קשיא, ווייל טאמער כ'וועל נישט פארשטיין פונקטליך לויטן תירוץ, וועל איך דאך בלייבן מיט די קשיא, האט מען נישט געלערנט נאר קודם פארקערט, דעם תירוץ נאר קודם און נאכדעם די קשיא. און געווען וואס האבן עס בכלל נישט געלערנט. אלעמאל וועט זיך איינעם צודאכטן אז ס'איז טאקע זייער א גוטע תירוץ. אבער כ'האב נאך וואס צו פרעגן. וועגן דעם האט מען געלערנט אמונה פשוטה נישט חקירה. דער הייליגער ריזשינער האט געזאגט א מענטש קען זיך פלאגן מיט איין ווארט פון מינות און כפירה קען ער זיך פלאגן א גאנץ לעבן און ער וועט נאך שטארבן ווי א כופר. שוין דאס דאס איז די נייעס וואס עס גייט פאר און עס איז נישט דא ווער עס זאל טוהן שוין היינט. עס קומט א מענטש און ער זאגט קינד מען אביוזד קינדער סעקשועלי. און מען טאר עס נישט טוהן ס'איז א בפירוש'ער פסוק אין חומש און נישט קיין פארווארפענע מחילתא אדער א ספרי. האט מען אים געלאכט אין פנים און מען האט אים נאך געלייגט אין חרם. משה דוד'ן האלט קיינער נישט אז מ'דארף לייגן אין חרם. איי זיי נעמען די אלע פראגרעמס? נע, הער אויס, די וועלט פארט אזוי פארט עס אזוי. און פארטיג. שוין. יעצט לאמיר צוגיין דא אביסל צו די פרשה פון ברוך מרדכי. מענטשן קאלן מיך אפ און זיי פרעגן מיך אז היות אז ברוך מרדכי האט זיך אויסגעלאזט, רעלאטיוולי גוט ווייל ער האט מודה געווען, כאטשיג קודם האט ער געלייקנט און ער האט באקומען דרייסיג יאר תפיסה. פרעגן זיי מיך, קען מען אפשר נחמיה'ן אויך ארויסברענגען אין די גאס אזוי? קען ער אויכעט יעצט זאגן אז ער איז גילטי און ער וועט וואקן? זאג איך פאר די מענטשן צוויי זאכן, קודם כל, איך וויל דאך ער זאל זיצן, ווער וויל דען ער זאל ארויסקומען? אונז האמער גענוג פראבלעמען, נײַן און פֿערציק טאג ארום גייט ברוך מרדכי אריין, ציילן מיר אונז צוויי מאל ספירה, איינמאל ציילן מיר ספירה, היום יום אחד לעומר יום שני לעומר יום שלישי, און יעצט גיי מיר ציילן צוריק צווועגס אויכעט, פֿאָרטי נײַן דעיס, פֿאָרטי עיט דעיס, פֿאָרטי סעווען דעיס ביז ברוך מרדכי גייט אריין, בקיצור, ס'איז א ביטערע אומגליק אין די גאס אז ברוך מרדכי דרייט זיך, סאו דארף איך האבן נחמיה וועבערמאן זאל זיך אויך דרייען? נאו וועי! באט עניוועי, אז האסט מיך שוין געפרעגט וועל איך דיר זאגן, ס'איז דא א וועג, ס'איז דא זעהר א פשוט'ער וועג. נחמיה האט געפליעד נאט גילטי, יעצט ברוך מרדכי האט געפליעד גילטי, ס'איז געווען אמאל וואס ברוך מרדכי האט געפליעד נאט גילטי, יעצט האט ער געפליעד גילטי, די גאווערמענט ווען דו פליעדסט גילטי געבן זיי דיר א גוטן דיעל, אבער זיי ווילן וויסן פון דיר א זאך וואס זיי ווייסן נישט, דאס וואס זיי ווייסן, איז זיי נישט אינטערעסירט ווען נחמיה זאל באמת יעצט ארויסקומען, כ'האב געארבעט פאר משמרת הצניעות, הילל טייטלבוים איז דער זעלבער חזיר ווי איך, און די אלע וואס זענען דארטן געווען זענען די זעלבע חזירים, איך ווייס איינער האט מיר פארציילט אז הילל טייטלבוים האט אים געזאגט, נחמיה פלעגט טרינקען פעפסי און קאוק, וואס אין קרית יואל איז דאך דאס א איסור דאורייתא. און נחמיה פלעגט ארום הארסן מיט די מיידלעך, ער פלעגט אויפנעמען דריי פיר מיידלעך מיט אמאל, און ס'האט אים קיינער נישט אפגעשטעלט. אין קאורט האבן זיי געהאט א פיקטשער ווי נחמיה זיצט, און א מיידל זיצט אויף אים, און א צווייט מיידל זיצט לעבן אים, און א דריט מיידל האט געכאפט די פיקטשער, וואס האט נחמיה געקלערט? דאס וועט נישט אמאל ארויסקומען? דער תירוץ איז, ס'איז געווען אזוי אינפעסטעט אין זנות, אז ס'איז פשוט א מזל מ'דארף גומל בענטשן אז שלמה הערצאג דרייט זיך נישט אן א הויזן אין די מיידל סקול, אזוי אינפעסטעט איז עס ליידער געווען. און זיי האבן געוויסט אז יעדער האט פאר זיי מורא, זיי האבן פאר קיינעם נישט מורא און יעדער האט פאר זיי מורא. סאו דו רעדסט דא פון אזא מין סעטאפ וואס איז געווען וואס איז ממש רחמנא לצלן, ס'איז ממש נישט צום גלייבן וואס דא איז געווען. סאו נחמיה. אז דו געסט ארויס אלע דיינע קאנעקשאנס, דו זאגסט די גאווערמענט איך מאך מיט דיר א פלי, איך וועל דיר דערציילן ווער נאך ס'האט געשטופט מיט די בית רחל מיידלעך, און איך וועל דיר פארציילן וויפיל פרעגנענסיס ס'איז געווען, און וויפיל מ'האט אדאפטירט אין אוט אוו טאון און אוט אוו די קאנטרי, און וויפיל אבארשענס ס'איז געווען וואס די הצלה מיט די שומרים זענען געווען אינוואלווד מיט די שפיטאל, ווען דו עפענסט דיר דיין מויל זאלסטו וויסן נחמיה וואקסטו ארויס, ס'זאל נישט קענען וואוינען אין ווילימסבורג, הע הע, ווייל אין ווילימסבורג וועסטו זיין אין חרם. זיין אזוי ווי איך, וועסט האבן א חרם אויף דיר, וועסט נישט האבן קיין שול וואו אריינצוגיין, באט נעווערדעלעס דו קענסט ארויסגיין, נחמיה, מארק מיי ווארד, איך זאג עס אויף א פאבליק האטליין, איך נעם א דיסקלעימער ווייל כ'וויל נישט זאלסט מיך סוען, באט ווען דו גייסט היינט נעמען א לויער און דו זאגסט פאר די גאווערמענט, איך גיב דיר ארויס אלעס וואס איז פארגעגאנגען, קענסטו ארויסגיין פון יגע אויכעט. יענקל יגן צו יאסל יגן, איך געדענק נישט ווער דער טאטע איז ווער דער זון איז, ער זיצט יעצט באהאלטן ערגעץ אין סאוט אמעריקע, ער האט מורא אהיימצוקומען, זיי האבן אפגע'חומל'ט מיידלעך וואן עפטער די אדער, מיידלעך קאמפלעינען, נאכדעם די פרשה האט יעדער קאמפלעינט, ער האט א שיטה ווי יגן, ווען יגן האט געענדיגט איז געקומען נחמיה, ווען נחמיה האט געענדיגט איז געקומען יגן. און איינער זאגט מען אז משמרת הצניעות אין מאנרא האבן אויך געהייסן פאר א מיידל מאך א בדיקה ווייל איך וויל זעהן צו דו האסט נישט זוימען פון א בחור, דאס איז געווען די סיסטעם? זעמער אונז טאקע אוט אוו אווער קאטען פיקין מיינד? ס'איז דאך אנבעליוועבל אויב דאס איז פארגעגאנגען. אונז האמער געמיינט איין בעל תאווה ניק האט געהאט א תאווה, נחמיה האט געהאט א תאווה צו מיסיס קרויס, אבער אז ס'איז פארגעגאנגען אזאלעכע שמוציגע זאכן? ס'האט געמוזט א מיידל האט געמוזט אריינטראגן א בדיקה? ס'איז אזוי חזר'יש דאס? ס'איז אנבעליוועבל. יעצט נחמיה, דו ווילסט אנהייבן צו רעדן? ויפתח ה' את פי האתון ביסטו אינדרויסן אין א וואך. אין איין וואך? אוודאי די גאווערמענט האט א סיסטעם איינצושפארן, אבער איף דעי קען געט סאמטינג ווארט ווייל, גייען זיי דיך באפרייען. דו דארפסט אנהייבן צו רעדן, ווער ס'איז געווען די שותפים, וועלעכע מיידלעך מ'האט אלץ געטאטשט, און די גאווערמענט גייט דאס אינוועסטיגעיטן. און אויב ס'איז אמת און ס'איז יוזפול אינפארמעישאן, דעמאלטס עסטו ארויסגיין. ווייל זיי ברויכן דיך. יעצט איז נאר דא איין שאלה צו דאס הייסט מסירה צו נישט, דו גייסט דיין בלוט ראטעווען און אריין צו זעצן א צווייטן? יעצט וועל איך דיר אויף דעם ענטפערן זייער פשוט, ס'איז דא אמאל א זאך וואס איז אן ענין וואס דאס הייסט מוטב שתחלל שבת אחד משתחלל הרבה שבתות, מ'מעג אמאל טוהן אן איסור, איינער פרעגט מיך, כ'האב ארויף געלייגט מנשה לוסטיג ווי ער זיצט אין איין בעדרום מיט א. אויסגעלאסען, איך ווייס א שיקסע צו א אידיש קינד, פרעגט ער ביסט דאך מכשיל יעדען ווער ס'קוקט אויפן פיקטשער וויאזוי מעגסטו דאס טוהן? ער וויל. אבער האב איך אים געזאגט זייער פשוט, מנשה לוסטיג גייט ארום, ער געבט חיזוק פאר מענטשען, פאר פרויען, פאר צובראכענע מענטשען, פאר יונגלעך, פאר מיידלעך, און ער איז זייער אן אויפגעפיקטער מענטש, און אויב מען האט אים געכאפט מיט א ווידיא ווי ער איז אין א בעט מיט א, איך ווייס נישט, א שיקסע צו א אידיש קינד, איך מיין. איז דאך גענדיגט די גאנצע זאך, טאר ער דאך נישט רעדן מיט קיינעם, מיט א היימיש קינד זיכער נישט. און מענטשן האבן מיר געזאגט זיי זענען מיר מורא'דיג דאנקבאר פאר דעם פיקטשער, ווייל זיי זאגן יעצט ווייסן זיי וואס טון מיט דעם מענטש, נישט האבן קיין שייכות, מען טאר נישט שיקן קיין קינדער צו אים, מען טאר אים נישט רופן אויף שמחות ער זאל אויפלעבן, ער איז א מנוול. דאס הייסט מוטב שיחלל שבת אחד משיחלל הרבה שבתות, די זעלבע דא אויכעט, נחמיה דער רבי אין הימל בגנזי מרומים עט ער דיר מורא'דיג מכיר טובה זיין, ווייל מען האט נאך נישט געמאכט א קאמפליט קלינינג דזשאב. איך האלט אין איין פרעגן, אז שלמה הערצאג מעג זיין אין מיידל סקול, פארוואס זאל מען נישט נעמען דארטן א צוויי דריי מיידלעך פונעם אפיס פון די מיידל סקול און שיקן אויף קווינס און אויף קרית יואל אין די ישיבה גדולה? כ'מיין וואטס גאוינג אן היר? מען קומט אן, די רבי זכרונו לברכה האט געשטעלט הרב בנימין הערש קודם איז ער געווען א ירא שמים, און חוץ מזה, כ'האב ענק שוין מסביר געווען אמאל, ס'שטייט, רשי זאגט, אויפן פסוק ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם, זאגט רשי, אין לך אלא שופט שבימיך. יעצט זאגן געוויסע ספרים, ס'דא אסאך, שם משמואל אנדערע, פרעגן א קשיא, די תורה גייט דיר יעצט זאגן אז זאלסט נישט גיין צום מהרל פון פראג, כ'מיין, וואו איז די קאמאן סענס אין דעם? ס'מוז דאך עפעס האבן הענט און פיס. דער מהרל לעבט שוין נישט אפאר הונדערט יאר, און אוודאי קענסטו נישט גיין צו אים. סאו וואס הייסט ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם, זאגן זיי א מורא'דיג ווארט. נישט ווייל דו קענסט נישט גיין צו א שופט וואס איז נישט געווען אין דיינע טעג, ווייל ער לעבט שוין נישט, ניין, ווייל יענער שופט קען פאר אונזער דור נישט פסק'ענען. ער קען נישט. יעצט די יסודות'דיגע זאכן וואס איז אייניג אלע דורות פון אן פון אויבן ביז אראפ פון ווען מ'האט. גענומען די תורה ביז היינט, דאס קען קיינער נישט טשענדזשען. ס'איז דא אבער געוויסע הנהגה זאכן וואס האט זיך יא געטשענדזשט, למשל אין שלחן ערוך אבן עזר אין סימן קג שטייט אז ס'מעג זיך מייחד זיין א מאן מיט א מאן, ס'איז נישט שייך קיין ייחוד, ווייל כ'האב נישט מורא אז זיי מאכן משכב זכר. איז דער שך דארט אויפן פלאץ, און נאך אפאר אחרונים זאגן אז דאס איז געווען אין די צייט פונעם בית יוסף, אבער היינט אזוי ווי ס'איז שכיח משכב זכר, טאר זיך נישט מייחד זיין אפילו א מאן מיט א מאן. אזוי שטייט קלאר ארויס אין שלחן ערוך. סאו למעשה האט זיך עס יא געטוישט. ס'האט זיך געטוישט אז מ'האט צוגעלייגט אז אפילו א מאן מיט א מאן אויך איסור יחוד. אויכעט דוד המלך האט געזעהן ווען ס'איז געשעהן די מעשה מיט אמנון און תמר האט ער צוגעלייגט אז א יחוד. פון א פנויה איז אויכעט א איסור, ווייל לכאורה וואלט מען דאך ווען געמיינט אז א יחוד פון א פנויה איז נישט געפערליך, העכסטנס האבן זיי חתונה, איז האט מען צוגעלייגט א יחוד פון א פנויה ווייל מען זעט ס'קען ארויסקומען זי האט דאך אים געבעטן, קענסט חתונה האבן מיט מיר ליגעל, דיין טאטע וועט דאך אונז לאזן ווייל אונז זעמער דאך ביידע פון אשת יפת תואר, אונז מעג מיר חתונה האבן כאטשיג מיר זעמער ברודער פון איין טאטן, זיי האבן אז און און ער האט נישט געוואלט ער האט עס געטון בכח, איז למעשה האט מען דעמאלטס גוזר געווען אויף יחוד פון. א פנויה, שטעל דיר פאר ווען ס'וואלט נישט געווען די מעשה פון אמנון און תמר, און שטעל דיר פאר ס'וואלט נישט געווען א יחוד פון א פנויה וויפיל זנות ס'וואלט געווען, מאך א קל וחומר, מה דאך אז ס'איז דא א איסור יחוד פון א פנויה, איז דאך דא אזויפיל פרעגנענסיס און אזויפיל בעילות זנות מיט אלעם, שטעל דיר פאר. ווען ס'וואלט אבער נאך נישט געווען דער איסור פון א פנויה אויך, שטעל דיר פאר ווי אונז וואלט מיר געהאלטן. און דער אמת איז, אמאל איז נישט געווען א איסור יחוד פון א פנויה, זייער פשוט פארוואס? ווייל די פנויה'ס פלעגן זיך אויך טובל'ען וועגן טהרות, מ'האט געגעסן תרומה מיט אנדערע זאכן, און ווי דער רמב"ם ברענגט אדם פוגע אשה בשוק און ער וואוינט מיט איר, מן התורה איז דאך דאס א געהעריגע קידושין ביאה, סא דער וואס רילי נאו ריזען אז מ'זאל אסר'ן יחוד פון א פנויה ווייל בעיסיקלי אז זי איז ריין, אזוי ווי תמר האט געזאגט פאר יהודה טהורה אני, זי האט געזאגט איך שטיי טאקע דא בפתח עינים, איך זעה צו דיר אויס ווי א זונה, אבער איך בין א פנויה און איך בין טהורה, קיין איסורים טוה איך נישט. און די זעלבע אויך, מען האט געוואוסט מען טרעפט א מיידל אין די גאס און זי זאגט זי איז ריין, איז מען באגלייבט זי איז ריין און מען קען מיט איר חתונה, מען דארף גארנישט טוהן מער ווי מיט איר וואוינען און ביאה איז א קידושין דאורייתא, איז נישט געווען אזוי געפערליך ס'זאל זיין א איסור ייחוד. אויף א פנויה. שפעטער אז די חכמים האבן געזאגט אז מען דארף מקדש זיין נאר מיט כסף, רב האט געגעבן מלקות, ווער ס'האט מקדש געווען בביאה, און די חכמים האבן צוגעלייגט אויך אז מען דארף האבן כלה בלא ברכה אסורה כבעלה לבעלה כנידה, דארף מען אויך האבן שבע ברכות, און ס'האט זיך אנגעהויבן א גאנצע נייע זאך, און ס'האט זיך אנגעהויבן. אז רוב פרויען האבן זיך נישט גע'טובל'ט לנידותן ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין מאן, און טהרות זענען שוין בטל געווארן, האט זיך אנגעהויבן א מעשה, אפשר איז זי נישט באגלייבט און זי וויל סתם וואוינען, איז געקומען דוד המלך און ער האט גוזר געווען, נאך מיט אסאך אסאך יארן פריער, האט ער גוזר געווען א איסור יחוד אויף א פנויה, ממילא האט דאס געראטעוועט דעם גאנצן דור ביז משיח העט קומען, די פאר וואס זיי האלטן איין, ווי האט נחמיה וועבערמאן געזאגט, די גאנצע יחוד איז דאך נאר א לעיטלי א מען מעיד אפ טינג. אבער די וואס זיי האלטן אז ס'איז נאך פון פריער פון די חז"ל, און יחוד איז דער איסור מן התורה, און ביי פנויה איז דוד המלך מיט זיין בית דין האט גוזר געווען, און אפילו אויף א פנויה היינט טאר מען אויך נישט ווייל זיי זענען אלע נדות, איז במילא האט דאס געראטעוועט כלל ישראל אלע יארן אז ס'איז דא אזא זאך ווי איסור יחוד. יעצט קומט אויס אז ס'טוישט זיך זאכן, ס'ווערט הארבער ווייל ס'טוישט זיך די געוויסע הלכות אין געוויסע מצבים. היינט זאגט דער ריב"ש זאל זיך א פרוי בכלל נישט טובל'ען א מיידל ווייל דער בהסתלק ממנה איסור החמור פון נידות איז די איסור פון לא יהיה קדשה העט זי מקיל זיין. אמאל האט מען זיך געטובלט לנידותה וועגן טהרות. ס'איז א גאנצע אריכות איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם. אונז געפינען מיר אין די גמרא. שמואל האט געמאכט פאר זיינע טעכטער האט זי געמאכט האט ער געמאכט דארטן אז זאלן האבן מקוואות. ס'איז דא א גאנצע אריכות מיט רש"י צו זי דארף האבן מים חיים צו נישט. און רש"י ברענגט דריי מאל בשם רבותי אז ער דארף האבן רבינו הלוי און ער אליינס רש"י זאגט אז מיין רבי איז נישט גערעכט און שפעטער אויף איין פלאץ זאגט רש"י יא קען זיין זיי האבן געדארפט האבן ווייל זיי זענען געווען ספק זיבה האט עס געהאט צוטוהן מיט א קרבן מיט טהרות ס'איז א גאנצע אריכות איך וויל נישט יעצט פארקריכן אין דעם סאבדזשעקט. איז למעשה די זעלבע זאך דא אויך, אין די צייט פונעם רעבען זכרונו לברכה, און ער האט געהאט א קאנטראל, און אויף זיינע איינגעשטעלטע האט ער קאנטראלירט, נישט ווייל ס'איז געווען הימעלישע זאכן, ניין. ווען דו גייסט אריין צום רעבען און דו זאגסט דעם רעבען, ר' בנימין הערש טאטשט מיידלעך, פליעט ער ווען פון דארט, ס'איז געווען א קאנטראל, און ער איז געווען א ירא שמים, ער האט געהאט די טירן אפן אייביג, איז במילא האט מען עס געמעגט טון, היינט איז דאך א הפקר וועלט. אז נחמיה וועבערמאן האט געמעגט ארום ארומהוצקען מיט מיידלעך, מיידלעך האבן געוויזן פיקטשערס אין קאורט ווי ער זיצט און איין מיידל זיצט אויף זיין שויס, ס'דאך אנבעליוועבל, און ס'איז געווען נאך א פיקטשער וואס די זעלבע מיידל האט געכאפט אז ווען זי האט זיך אויפגעשטעלט פון אים און ער האט זיך אויך אויפגעשטעלט האט ער געהאט א קישוי אבר, מ'מוז רעדן ניבול פה אבער דאס איז געווען אין קאורט א פיקטשער, עטס קענטס עס זעהן ס'איז פאבליק דאקיומענטס, סאו דאס אלעס מעג מען? און פאר וועם מוזטו גיין יעצט פארציילן אז ער האט עס געטון? וואלסט געגאנגען צום צווייטן פון משמרת הצניעות? ער טוט דאך עס אויך! סאו עניוועי, אונז האמיר נאך אסאך צו גיין. נחמיה ווען דו זאלסט ארויסקומען ביסטו אינדרויסן, די רבי וועט דיר מכיר טובה זיין, איך זאג דיר צו, דאס איז אויף די העכערע זאכן, אבער בדרך כלל קענסטו ארויסקומען, זאג פאר די גאווערמענט איך האב דיר צו פארקויפן נייעס. ביי יעדע קעיס האמעסייד מען האט געהארגעט א מענטש, גייט דורך א יאר צוויי און ער ווערט נמאס זיצנדיג, רופט ער אן די פאליס, ער זאגט ליסן איך וויל מיט דיר מאכן א דיעל שיק אראפ א דעטעקטיוו איך גיי מיט דיר שערן אינפארמעישן, און זיי גייען ארויס, און דו ביסט עס מחיוב צו טון, און נישט אנהייבן אה אפשר באד איך מיך אין יענעמס בלוט, ניין ניין ניין ניין ניין, דו גייסט מציל זיין מוטב שיחלל שבת אחת ואל יחלל הרבה שבתות, דו גייסט מציל זיין דעם בית רחל, דעם רעבינס טעכטער, די וואוילע ערליכע אידישע רעבינס. טעכטער וואס זיי גייען דארט אריין מען זאל זיי לערנען אני מאמין און מען זאל זיי לערנען וואס דאס הייסט מען זאל זיין בקדושה וטהרה דו גייסט זיי ראטעווען נחמיה איים טעלינג איך גיב דיר א מעסעדזש א פאבליק מעסעדזש יעדער קען עס הערן און ס'מעג צוקומען צו דיר און אז דו ווילסט קום איך אליינס אראפ אין פריזן דיך וויזיטן און איך וועל דאס דיר זאגן ס'אנבעליוועבל וואס דא איז פארגעגאנגען נישט צום גלייבן. יעצט איך הער זאגן אז ברוך מרדכי האט איינגעגעבן אז ער האט דייעבידיס מיט שמייעבידיס און ער קען נישט זיצן אין תפיסה, איך הער ער האט געשריבן פעידזשעס נאך פעידזשעס פארן דזשאדזש ווי איך האב געהערט זאגן, איך נעם א דיסקלעימער ווייל מיטן דזשאדזש אליין האב איך נישט גערעדט נאר איך האב געהערט אז די דזשאדזש האט עס אוועקגעלייגט ווען מען וועט ארויסטראגן די שמות פאר פסח זאל עס מיטגיין מיט די שמות, אים איז נישט אינטערעסירט וואס ברוך מרדכי, איך כאפ נישט ער האט אפגעהארגעט, מען רעדט נישט פון טויזענטער קינדער, מען רעדט. סרולי רובינשטיין אליין, ער האט דעם מענטש אפגעהארגעט. קוק וויאזוי ער זעהט אויס, אלע ציין זענען אים שוין ארויסגעפאלן פון מויל ווייל ער האט אמאל גענומען דראגס, און ווען מען הערט אויף ציט זיך צאם די גאמס. זיין טאטע האט פון אים אסאך נחת, פארוואס? ווייל ער האט נישט דייעביטיס, ער וועט עס קריגן עניוועי, אדער וועט נאך קריגן א הארץ אטאק און א סטראוק פארדעם. סארא דזשאוק דאס איז. און נאך א זאך, ברוך מרדכי דו ביסט אזוי נישט קאנסיסטענט, איך האלט אין איין.

נישט באקומען קעגן דיר, אים איז וויכטיגער זיין אַכט הונדערט טויזענט דאלער ווי דיך איינצוזעצן, ער איז שוין קאפוט פאר לייף, צו דו'סט זיצן א יאר צו פֿינף צו צוואַנציק איז אים שוין נישט קיין חילוק, און נאך א זאך, זיי זאגן אז אין אלע פעיפערס האט ברוך מרדכי קיינמאל נישט געזאגט ס'איז ליגנט, ווייל ער האט געוויסט סוף כל סוף וועט ער מוזן מודה זיין, און ווען ער זאגט ווען ס'איז ליגנט וואלט ער געהאט אן ערנסטן פראבלעם, ער האט אלץ געזאגט סרולי איז אויף דראגס, ער ר' שלמה אהרן האט אים אונטערגעקויפט, האט באצאלט געלט. צו זאגן ס'איז נישט אמת, זאגן זיי אין אלע זיינע סטעיטמענטס האט ער עס נישט געזאגט. זיי זאגן אז דערשאוויץ האט עס יא געזאגט, ווייל ער טענה'ט דאך אלץ אז ער טוט נישט פארטיידיגן פארברעכערס, און דא האט ער דאך פארטיידיגט דעם גרעסטן פארברעכער, אפילו ראביי בלאו פון ישיבה אוניווערסיטי האט אים געזאגט ביסט א שייגעץ. איך ווייס נישט וואס דו טוסט, האט ער אבער געטענה'ט, און איך בין קאנווינסד אז ס'איז א בלבול. ער האט יא געזאגט ס'איז נישט אמת, אבער היינט זאגט ער נישט ס'איז נישט אמת, ווייל הוא עצמו ברוך מרדכי אליינס האט מודה געווען, אבער אירריגארדלעס וויאזוי ס'זאל נישט זיין, איז ברוך מרדכי האט קיינמאל נישט געזאגט ס'איז ליגן, סאו דאס וואס עטס האטס א חשבון, אפשר האט ער עס וועגן דעם געמוזט זאגן, איך הער אז יענקעלע גליק גייט ארום זאגן יא האט ער דאך געמוזט זאגן, ניין ער האט נישט געמוזט אפקויפן די עדות. און אז ער טוט אפקויפן די עדות האט ער שוין נישט געמוזט זאגן אז ער איז גילטי, ער קען זאגן נאט גילטי, איך ווייס נישט וואס מ'וויל פון מיר און א גוטן טאג. סאו אבוויעסלי ער האט געטון גוט, נאר ער וואלט עס געדארפט טון זעקס יאר צוריק, וואלט כלל ישראל געהאט נאך צוויי דריי פיר פינעף מיליאן דאלער וואטעווער איט קאסט. יעצט, איינער זאגט מיר ווען ער קומט ארויס פון תפיסה גייט ער פארן אויף ארץ ישראל, אזוי ווי איך בין נאכגעלאפן זכריה ראזענבוים וועל איך אים נאכלויפן, ער גייט נישט מער טון זיינע זאכן, יעדער וועט וויסן ווער ער איז, אפילו ווען ער וועט פארן אויף האנג קאנג וועט מען אים נאכפארן. א משוגענער חזיר, א מנוול. טוה אזוי עט ליעסט ווען דו טוסט ווען אזוי ווי יחיאל בראנער האט געטוהן. יחיאל'ן געב איך אסאך קרעדיט. יחיאל איך בין איינמאל געווען אין קאורט, נישט ביי יעצטיגן קעיס, יעצט האט ער געטאטשט א בחור פון פֿינף און צוואַנציק, דעמאלטס האט ער געטאטשט א בחור פון זעכצן וואס איז געקומען זאגן קדיש נאך זיין טאטן ביי די שלושים אין שומר שבת, און ער האט אים נעבעך ביטער געטאטשט און בזכות זה קומט ער אריין אין קאורט. דער דזשאדזש פרעגט וואס זאגסטו? שטעלט ער זיך אויף, ער לייגט אראפ אויפן דזשאדזש טיש א פישקעלע פון די פילן וואס איז געמאכט ס'זאל אפשטעלן די תאווה, און ער זאגט דזשאדזש, יור אנער, איך בין פארכאפט אין דעם, שוין פערציג יאר וואס איך טו עס, איך גיי פאר מעדיקעישן, און וואס זאל איך טון אז די מעדיקעישן העלפט נישט, האסט א פראבלעם מיט מיר? גיי צום קאמפעני וואס ס'מאכט די מעדיקעישן זאלן העלפן. און וויבאלד ער האט מודה געווען האט ער אים ארויסגעלאזט, אים געגעבן דאכט זיך מיר דרייסיג טאג דזשעיל צו אפשר דאס אויך נישט, איך געדענק שוין נישט, און ער גייט יעצט אויך וואקן, ער שרייט איך בין קראנק, נאר אונז כלל ישראל אז אונז לאמיר אים וואוינען אין אונזער קאמיוניטי און אונז קען מיר דאס צוקוקן זעמיר אונז אלע. אזוי ביטערליך ביטערליך געשלאגן אן א שכל. ווען מען זאל עפענען אונזער מח וואלט מען געטראפן דארטן פארשטינקענע קידניס, איר ווייסט דער ברעין זעט אויס כמעט ווי די קידני, האב איך שוין פארציילט, אמאל איז געווען איינער ער האט געגרעדזשעוועט סקול, מעדיקל סקול, און ביי די גרעדזשעוועישאן זאגט די מאמע, יו נאו דזשאני איי נעווער ניו יו אר סאו סמארט, יו העד די ווארסט מארקס אין עלעמענטרי סקול ענד אין היי סקול ענד אין קאלעדזש, יו שוד גרעדזשעוועט. מעדיקל סקול? wow! דיס איז סאטש א סורפרייז ענד א שאק! געט ער זיך א רוף אן, יו נאו מאדער דיער? און ער ווייזט אויף זיין קאפ, יו סי איי העוו די קידניס אפ היער! די זעלבע אויך אונז, אונז האמער די קידניס אין קאפ, נישט א נארמאלע ברעין. ווי קען מען דאס צולאזן? זעמער נישט קיין קאמיוניטי? כ'פארשטיי נישט. מ'קריגט זיך צו ס'איז יא אן עירוב, צו ס'איז יא דעם רעבינ'ס דרך געווען, צו ס'איז נישט דעם רעבינ'ס דרך געווען. דאס איז אונזער פראבלעם, אונזער פראבלעם. איז אז ס'דרייען זיך חזירים אין די גאס און זיי אטעקען אונזערע קינדער. איי נאכדעם וויל קיינער נישט ארויסקומען, יעדער האט מורא. כ'האב די וואך גערעדט מיט א בחור וואס מ'האט אים אויכעט אטאקירט אלס יונגל, מ'ווייסט ווער מיט אלעם. און ער נאך אין סטעטשו אוו לימיטעישן. האט ער צו מיר אזוי געוויינט, זאגט ער איך וויל אמאל קענען חתונה האבן, איך וויל האבן וואוילע חסידישע קינדער אזוי ווי איך וואלט ווען געדארפט זיין פאר מ'האט מיך נעבעך מאלעסטעד. פון א שיינע משפחה קומט נעבעך דאס יונגל. כ'בין געווען, ס'געווען א. צוויי וואכן צוריק אין אלבעני ביי סטעטשו אוו לימיטעישאן צו מען זאל עס מאכן צו נישט איז געווען גאנצע זיצונגען איז געווען דארט אויכעט איינער א שווארצער האט זיך אויפגעשטעלט און האט אזוי געוויינט איך בין פֿינף און פֿערציק ער האט געוואוינט דארטן אין איסט הארלעם אלץ געווען פון צובראכענע שטיבער יעדער און אין פאבליק סקול האט מען מיט אים געטוהן כל דבר אסור זאגט ער ווער האט עס מיט אים געטוהן? א טיטשער! ער הייסט גאלדבערג, איך האף נאר ער איז נישט קיין איד, און ס'איז געווען א הפקר פעטרישקע וואס דארט איז פארגעגאנגען, און היינט איז ער פֿינף און פֿערציק און ער ער ער זעהט נישט אז ער זאל קענען א שידוך טוהן, הי דזשאסט דאזענט סי איט, אזוי וויינט ער, האט זיך אויפגעשטעלט וויינען אין פאבליק, ער זאגט איך האב ביוטיפול ניעסעס און נעפיוס, איך האב מורא זיי אנצורירן, איך גיי זייער, איך שטעל מיך זייער ווייט פון זיי, ביקאוז איך ווייס איך בין א צושלאגענער, א פגוע. און אונז פארווערט דאס טוהן די קאמיוניטי. די בהמה'שקייט פון די אלע רבנים מיט די עסקנים וואס זיי שלאגן זיך איז אזוי. זיי מיינען זיי כאפן אפאר טאלער, די סוף זענען זיי פוגע ענקערע קינדער אויך, און ס'קאסט ענק אסאך מער זיי צו היילן. וויפיל עטץ האטס גע'גנב'עט פונעם עולם, סאו ווי די ריוח פאר ענק. און נאכדעם עטץ גייטס דאך אראפ אין די היסטערי ווי די גרעסטע שקצים. ס'טוישט זיך דאך צוביסלעך די גאס הייבט שוין אן צו זעהן ר' נחום איז געווען גערעכט. ס'איז געווען א חורבן, ס'איז געווען א הפקר וועלט, און מען געט א קוק וועלכע זענען די רבנים וואס האט דעמאלטס געלעבט, מען קוקט נישט אויף דעם גאלאנטער חזר, דעם עלעגאנטער חזר, צו דארט מיט זיין אנדערע ברודער דער בושטינער וואס ער האט אונטערגעשריבן אויף מיין חרם, מען קוקט נישט אויף דעם, מען קוקט די אלע רבנים וואס זענען געזעסן שטיל, מען קוקט נישט אויף חיים פלאהר דארט מיט דעם שמו זיין וגאלד זיין דעם כזית'ל פארן באשעפער'ס וועג, מען קוקט נישט אויף די משוגעים, מען קוקט אויף ס'איז דא ערנסטע רבנים וואס מען פארלאזט זיך אויף זיי אויף יעדע זאך. ווי זענען זיי אז זיי זיצן שטיל? קיינער האט נאך נישט געעפנט דאס מויל, מען שלאגט זיך שוין שטילערהייט צוועלף דרייצן יאר, אפענערהייט זיבן יאר, מען זעצט איין כסדר, און קיינער געט זיך נישט א שטעל אויף רבותי, ס'איז צרות, מען דארף טראכטן א תכלית, עטס מוזט נישט האבן קיין סעלושען, אבער עטליעסט מען ארבעט אויף א סעלושען, שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'באקום יעצט א טעקסט פון איינער וואס האט גערעדט מיטן די-עי'ס אפיס, און ער האט אים געפרעגט, הייתכן אז מאליק האט באקומען אזא סוויטהארט דיעל, זאגן זיי אז די וויקטים האט נישט געוואלט קאאפערירן. האב איך געזאגט דא די צוויי קשיות, קודם כל, איך האב מיין מענטש שניצער וואס האט געגאסן בליטש, האט דאך אויך באקומען א סוויטהארט דיעל, איך האב אויך נישט געוואלט קאאפערירן, איך שריי נאך היינט איך גיי מיט אים אויף סטענד, איך וועל אים נאך רודף'ן עד החרמה, ער איז נאט פינישט יעצט. סאו איך פארשטיי נישט, וואס הייסט אז ער האט נישט געוואלט קאאפערירן? יעצט איז דא דא הייסט א פאקט וואס איך האב, קען זיין ער האט טאקע נישט געוואלט קאאפערירן ווייל מ'האט אים געאפערט אפאר הונדערט טויזענט דאלער, יעצט טאמער האט מען אים געאפערט געלט איז עס א קרימינאלישע זאך וואס ער האט געטוהן, און דאס גיימער אונז אויך איבערגעבן פאר די פעדערל גאווערמענט אז יעדער אפערט דא געלט, איך פארשטיי בכלל נישט וויאזוי מ'האט געקענט אפערן סרולי רובינשטיין געלט ווען מ'איז אינמיטן א טרייעל, אלעס איז טאקע מותר שוין? פארוואס? ווייל מ'האט א דרוק דא אויפן DA? דאס איז איין מורא'דיגע זאך. און נאכדעם מוז די גאווערמענט אנהייבן אויסצופיגערן א וועג וואס אפילו ווען מען אפערט געלט זאל מען קענען יענעם צווינגען ער זאל שטיין אויפן סטענד, ווייל טאמער נישט איז דאך א פראבלעם, הגם ס'איז נישט די גרעסטע פראבלעם ווייל סוף כל סוף נישט יעדער האט פיר פינעף הונדערט טויזענט דאללערס צו אפערן, און דער סוף גייט זיך אפשטעלן ווייל דער עולם גייט זאגן העי וועיט א מינוט מען האלט אין איין צאמנעמען פדיון שבויים פדיון שבויים. און די סוף גייט דער עולם זאגן ליסען, אינאף וואז אינאף. די געלטער האבן זיך אויך אמאל אן ענדינג, ווייל סוף כל סוף, קוק ווען מען כאפט יענעם יא, ברוך מרדכי, נאך אזויפיל געלט אויסשוועמען, און געשריגן ער איז אינעסענט איז ער מודה ער איז גילטי. סאו דאס גייט זיך מיט די צייט אויכעט אויפהערן, אבער אונז גיימער לייגן גרויסע דרוק אויף די פעדס אז זיי מוזן דאס זעהן עפעס צו טוהן. דאס איז איליגעל! פארוואס ווען די מאפיא הרג'עט א מענטש און מען אפערט יענעם געלט ער זאל נישט קומען פארציילן, נעמט מען עס ווען מען זאגט זייער ערנסט, אינטימידעיטינג און אינטרודינג אין דזשאסטיס? נא נא נא נא דאס זאל זיך אויפהערן, נאר וואס איך האב יעצט איבערגעגעבן דאס דארטן ווי מען דארף עס איבערגעבן און איך האב געטענה'ט אז עס איז א שקר די גאנצע זאך, עס איז א הונדערט פראצענטיגער שקר. נאר קודם ווייס איך אז דער בחור האט מיך אנגעקאלט און ער האט געוואלט איך זאל אים העלפן, איך האב אים געזאגט קום יעצט אראפ איך בין דא, אין דזשאן דזשעי, און זעהט אויס אז ער האט נישט געטראפן דאס פלאץ איז ער נישט אראפגעקומען, אבער ער שרייט ער וויל גיין פאר טרייעל און ער שרייט מ'האט אים ביטרעיד און ער איז זייער אפסעט און איך בין אויך אפסעט, סאו וואס גייען זיי יעצט זאגן? אז איך בין אויך איך האב נישט געוואלט שטיין פאר טרייעל? איך האב א טעיפ ווי סאנדער זאגט איך האב געוואלט ווייזן נחום ראזענבערגן טאנצן און ער האט אים געזאגט קלאר אז ער האט צוגעשטעלט א לויער פאר פינף טויזנט דאלער. סאו בקיצור דאס טייטש אז דו טוסט נישט דיין דזשאב אלס צו זיין א ליעזאן דו לערנסט מענטשן טאנצן. זאל איך דיר זאגן, האסט אביסל אנדערעסטימעיטעד וואסארא פייטער איך בין. קען זיין איך וועל נישט מצליח זיין צום סוף, איך האף אז יא אם ירצה השם, אבער איך האב גענוג צייט און געדולד צו פייטן. און טאמער דו האסט עס געזאגט, איך האב א טעיפ ווי יענער האט עס מיר געזאגט אז דו האסט עס אים געזאגט. טאמער האסטו עס געזאגט און מ'וועט דיך אינוועסטיגעיטן וועסטו דיך טרעפן דארטן ווי אויסט אסירי המלך זיצן, דעס איז נישט קיין סקול באורד בילדינג א לאקעל באורד צו וויאזוי ס'הייסט, עס איז נישט געמאכט פאר פאליטיקס מען זאל ארויסציפן געלט פון די גאווערמענט און זאגן ס'איז פאר די קאמיוניטי און מען דארף האבן ווידיאו ווייל מען האט געהארגעט קלעצקי און נאכדעם וועט מען עס נישט ארויפלייגן און פארן מיט דוב הייקינד אויף ארץ ישראל כסדר, דעס איז א דיפרענט באל געים, דו ביסט נישט אין פאליטיקס דו ביסט אין דזשאסטעס. און דאס וועסטו דיך יעצט אויסלערנען, יור גאנא פיל איט די הארד וועי, דו וועסט נישט אויסלערנען קיינעם אז דו וועסט געבן ביליגע לויערס, נישט וואס איך האלט ס'איז אמת, איך ווייס וויפיל ס'קאסט איזי פריד'ס מזוזה צו קישן, קאסט א פופציגער בלויז קישן דעם מזוזה, נאר ער האט אזויפיל אינפלוענס אויף ענק ווייל דא איז דוב הייקינד געווען פארמישט, אונז האמיר אריבערגעגעבן די גאווערמענט דעם בריוו פון דוב הייקינד וואס דוב הייקינד שרייבט אז מאשקעוויטשן זאל מען ארויסלאזן. און ער האט גערעיזט גרויס געלט, און מסתמא איז עס געגאנגען פאר דוב הייקינד אין טאש. ליסן, דוב הייקינד איז געווען זייער שרוד אלע יארן, אבער היינט זעמער אונז אויכעט שרוד, ווייל קודם כל האמער שוין אלע די טמא'נע כלים, מען ווייסט אלעס וואס גייט פאר, און מען ווייסט אפילו ווי צו גיין און וואס צו טוהן. סאו, טאמער איז דאס געווען א דיעל מאליק'ס א דיעל, קען זיין די פעדס זענען ארויפגעקומען דערויף, און זיי האבן גענוג עווידענס, וועט מען אויפפיקן דעם מאליק'ן בלויז פאר אינטרודן אין דזשאסטעס אויך. נא, די די הענקי פענקיס האבן זיך אויפגעהערט. אונז זעמער נישט דא צו כאפן מכות פון די גאנצע שטאט, און נאכדעם וועט עטס נאך אויסקויפן וויטנעסעס, און דיפעימען וויטנעסעס, און סטראשען וויטנעסעס, און אונז זאלמיר זיצן איינגעלייגט. נא נא נא נא נא, דאס איז א חלק פונעם ובערת הרע מקרבך, ווי ער גאוינג אלל די וועי מיטן אייבישטנס הילף. און אפילו ער הייסט סנדר, איט איי דאונט קעיר, און ער מעג הייסן דוב הייקינד אויכעט, און אפילו טאמפסאן. טאמפסאן טוט דא די גרעסטע פארברעכן וואס איז דא, און זיי פארקויפן לגיונות. דער וויקטים האט נישט קאאפערירט. דער וויקטים האט מיר געזאגט ער גייט היינט אפילו אויף א סטענד, ער איז אזוי צעבראכן. נא, גארנישט, אונז ארבעט מען מיטן וויקטים, און פארטיג. ס'האט גענומען זעקס יאר דזשאסטיס ביי ברוך מרדכי'ן, ס'וועט אויך נעמען אביסל צייט ס'זאל זיין דזשאסטיס, אבער עווענטשעלי וועט עס קומען. ס'האבן זיך ארויפגעזעצט אפאר חזירים אויף כלל ישראל, און אונז מוז מיר פון זיי ליידן, אונז און אונזערע קינדער עד סוף כל הדורות. נאו וועי! פאר דעם אליינס האלט איך אז מען מוז האבן אז מען מוז האבן א אינטערנעט, ווייל די ישיבות פלעגן ארומגיין וויינען זיי מאכן נישט קיין געלט, זיי האבן נישט קיין געלט, זיי זענען א דעפיציט, דעפיציט, דעפיציט, יעצט ווייסט מען אונז אלעס וויפיל עטץ מאכט, אונז ווייסט מען פון די יו פי קעי פראגרעם, דאס איז דעי וואס מען זאל שרייבן כתבו על קרן השור אין לכם חלק באלקי ישראל, יעצט זעמער אין דעי קליפה, אין קליפת יוון, זיי גייען אונז געבן גרויס געלט נאר מען טאר נישט רעדן פון רעלידזשען. און ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, די קאטוילישע זענען אויך מסכים, ביי זיי איז דאך רעלידזשען אויכעט א גרויסע זאך, אבער זעט אויס אז ס'קומט צו געלט, ס'איז דא א שפריכווארט אויף פויליש, איך קען עס אפילו נישט נאכזאגן, נאר דאס מיינט אז ווען ס'קומט צו געלט דער גלח אויך דאווענען. ס'איז גוטע נייעס ליידער. סאו עניוועי, ס'וועט קומען א צייט. ווען דער עולם וועט זיין סיק און טייערד צו געבן די געלטער צו ראטעווען די מענטשן, די חזירים, און ס'וועט זיך אויך אויפהערן, אבער מ'וועט פייטן דערויף אז ס'זאל ליגעל, די ליגעל סיסטעם זאל פייטן מיט דעם. פארשטייסט? ווייל מאליק האט דאך נישט קיין פראבלעם. זיין ברודער האט א בתי זונות אויף מורטל עוועניו, משמרת הצניעות האט זיך געבעטן צו דעם שפאר עס צו, ס'איז געקומען א בחור עדות זאגן ער איז געגאנגען אויבן טרינקען א וואס. וואדקע, און אונטן איז דא זיבן צימערן מיט אזאלעכע קאוטשעס עקסטער, יעדער האט א קליינעם צימער, און מען גייט דארט אריין, און ס'קומט אראפ א שיקסע, און א בחור איז געקומען וויינען אז ער איז נכשל געווארן דארטן, און משמרת הצניעות איז עס געגאנגען צושפארן, מען געזען ס'אונט, ס'איז געאונט ביי מאליק, שוין נישט געקענט גארנישט טון מער, עס סוירטען פיפעל דעט דעי פיעל דעי אר אבאוו דע לאו, געזונטערהייט, אבער נישט אויף אונזערע קינדער'ס חשבון, ס'אבאוו דע לאו, דארפסט. נישט דאווענען דארפסט נישט ד, קענסט רעדן אין א בית מדרש, קענסט טון אסאך זאכן, אבער דו גייסט נישט הארמען אונזער קאמיוניטי און אונזערע קינדער. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. פון בני ברק איז אריינגעקומען יעצט א ידיעה, ס'איז אין צייטונג שוין, אז ס'איז געווען א ב, א אינגערמאן פון זעקס און צוואַנציק יאר וואס האט אריינגעשלעפט א קינד אין טוילעט אין א פאבליק פלאץ אין א גרויסן סופערמארקעט. כ'האב שוין געהאט אסאך אזאלכע פעלער. און זיי האבן שוין ארויסגעשטעלט צעטלעך אין גאנץ בני ברק אז מען זאל וויסן, מען זאל זיין זייער געווארנט, נאר ווען מען וואטשט די קינדער זאל מען זיי נישט סתם אזוי וואטשן, מען זאל זיי האלטן לעבן זיך מיטן קערידזש, ווייל ס'איז דא חזירים וואס האבן נישט מורא אפילו אין א פאבליק פלאץ צו טוען עפעס. אזוי ווי כ'האב ענק אויסגעלערנט אמאל, אז ווען מען גייט צום דענטיסט, איז נישט די פשט דו זיצט אינעם דענטיסט'ס אפיס אינדרויסן און דו ליינסט א קאזמאפאליטען מעגעזין, דו מוזט אריינגיין אינעם דאקטאר'ס רום ווען ער לייגט דיין טאכטער שלאפן און ווען ער בייגט צו מיטן בענקל, און אפילו דיין זון אויך. מען האט אימפרעגנעטעט א מיידל אין א דענטיסט טשעיר. און איינמאל איז געווען אז א מיידל איז געזעסן אין א טשעיר און זי האט געזאגט נאכדעם ווען זי האט זיך אויפגעכאפט אז מען האט זי געטאטשט. און ס'איז געווען אינגאנצן צובלוטיגט, און די מאמע איז געזעסן אינדרויסן. ווען ס'איז געקומען אין קאורט האט ער געטענה'ט ס'איז נישט אמת, זי האט געמוזט האבן זיין צובלוטיגט פון פריער, איך האב איר גארנישט געטון. והא ראיה די מאמע איז דארט געווען. מען האט אהערגערופן די מאמע און מען האט געפרעגט די מאמע וואו ביסטו פונקטליך געווען? זי האט געזאגט איך בין געזעסן אינדרויסן, איך האב געליינט א מאגאזין, איך האב נישט געוואוסט מען דארף אריינגיין, און איך האלט עס אין איין אריינקלאפן פאר ענק אין קאפ אריין. אז ס'זאל שוין אמאל אריינגיין צו ענק אין קאפ, רחמנא לצלן וואס דא טוט זיך, אונז לעבן אין א וועלט פון מושחתים. האבן שוין די דארטן געשריבן די צייטונגען, עס איז אויכעט שוין דא צעטלעך איבעראל אז דו קומסט שאפינג מיט דיין זון אדער מיט דיין טאכטער זאלסטו מאכן זיכער אז דו האלטסט אים אן ביים קערידזש, ביים וועגעלע ווי דו קויפסט איין, און אז ער דארף גיין אין טוילעט זאלסטו מיטגיין, סאו ס'איז שוין. זיי הייבן זיך אן אויסצולערנען, די חזירים האבן נישט קיין מורא אין פאבליק עס צו טון, אונטער אזא. צעטל וואס ס'עדווערטייזט עפעס א זאך, קיין טאמער קיינער זעהט נישט קען ער קודם כאפן דאס קינד, איי ער איז אויף ווידיאו מ'וועט אים באלד איינזעצן? אונז האמיר בקבלה פון שיע קליין, שיע קליין זאגט ווען איך ריטש מיין טארגעט. איז נישט דא גארנישט. ס'איז נישט דא גארנישט, נאר מיין טארגעט. ער זאגט ס'איז נישט דא קיין באס, ס'איז נישט דא קיין מיטפארערס, ס'איז נישט דא קיין ווידיאוס, און ס'איז חלילה נישט דא קיין תורה אויך נישט, ער פארלירט זיך אינגאנצן. שוין. יעצט עמיר גיין ווייטער. די געשיכטע פארציילט א מעשה אז ס'איז געווען אמאל א איד א גרויסער גביר, און ער איז שוין געווארן עלטער, און ער איז געקומען אין ארץ ישראל זוכן א שטיקל לאנד, אחוזת קבר, און ס'איז געווען, ר' יוסף חיים זאנענפעלד, די לעבן זיין פלאץ, ס'איז געווען אפאר פלעצער ליידיג, און ער האט געוואלט נעמען דארט א פלאץ, ווייל ער איז געווען פון די עדה חברה, געשטיצט די עדה. די מעשה די עדה האט עס זייער נישט געשמעקט ווייל שטעל דיר פאר אזא פראסטער איד, איך ווייס נישט פון ווי ער איז געקומען, וועט גיין ליגן לעבן ר' יוסף חיים זאנענפעלד, ס'איז געווען א שאנדע. קיצור, און זיי האבן געבעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם העלף אונז דא. איז געגאנגען, דער איד פאלט אים ביי א געדאנק אז אזוי ווי ער האט רעמאטיזם און דא רינט אראפ זייער אסאך וואסער, ס'איז געווען אויבן אויפן בארג, און ס'האט אים זייער וויי טון די רעמאטיזם, איז זאגט ער זיי ניין ער וויל נישט אינמיטן בארג ער וויל אונטן. די זעלבע איז דא אויך. דער עזריאל גליק האט זייער ערליך געטריי באדינט דעם רעבן. צו ווייל מירמאלט האט אים געצאלט צו נישט דאס איז נישט קיין חילוק אבער ער האט ערליך געטריי באדינט דעם רעבן. ווען די רעבעצן נאך געזעסן שבעה איז ער שוין געלאפן. די רעבעצן האט נישט געקענט לויפן זי האט אויך געוואלט לויפן צום סיגעטער אבער זי האט נישט געקענט זי איז געזעסן שבעה. און דער אלטער טיפל עזריאל גליק איז גראד געלאפן צום ברך משה ער גייט שוין זיין זיין פרענד. געווען אפאר שקצים. סענדער דייטש, דער עזריאל גליק, אפאר שקצים וואס האבן געוויסט אז דא ליגט פאר זיי גרויס געלט, און זיי גייען שטופן דעם ברך משה אז ער זאל זיין רבי. און ס'איז נאך געווען מיט אן עקסקיוז אז מ'מוז איבערלאזן די רעבעצן, און מ'מוז לויפן צום ברך משה, ווייל ווען נישט וועט עס אויסזען ווי ברסלב'ע חסידות, מ'וועט לויפן צום שטיין. שוין, אלעס איז פיין. און ער האט איבערגעלאזט. און למעשה, ווי ס'זעט זיך אויס האט ער דאס נישט געטארט טון, ער האט זיך געדארפט פארלאזן אויפן אייבערשטן, דער אייבערשטער וועט פירן די קהילה, אונז זעמיר נישט געווען צוגעוואוינט צו ברסלב, און מען וואלט געדארפט נעמען אז ס'זאל זיין ווייטער פירות, נישט דעם ברך משה, און אפילו אז דו האסט יא גענומען דעם ברך משה, דו האסט געלעבט פון די רעבעצן אלע יארן, ווי לויפסטו דארט אוועק? לאזטו איבער די רעבעצן אזוי ווי מען זאגט עלנט אליין? עניוועי, מיר זעהט אויס ס'איז מן השמים געווען אז מ'האט אים איינגערעדט א משוגעת אז ער זאל ליגן אינעם נייעם בית החיים, מ'האט ארויסגעטראגן אלע תלמוד תורה קינדער, מ'האט געברענגט די בחורים פון די ישיבה, מ'טאר נישט מבטל זיין תלמוד תורה אפילו לבנין בית המקדש, כל שכן צו באגלייטן אזא ליגנער, עניוועי, איך האב הנאה. איך זע טאקע אז פון הימל האט מען אים נישט געלאזט ער זאל ליגן לעבן רעבן, ס'וואלט געווען אזא חרון אף די רבי וואלט ברוגז קודם די רעבעצן וואלט אויף אים ברוגז געווען און די רבי אליין וואלט ברוגז געווען. דער מענטש האט פארפירט דעם רעבן פון אנפאנג ביז צום סוף. ווי ס'איז געקומען א הכשר זאך. כ'האב אויך געוואלט זאגן, כ'האב געזעהן אויפן אויף די טמא'נע כלי וואס מ'טאר נישט האבן, אז מ'האט אריינגעטראגן ר' עזריאל גליק אין בית מדרש צו זאגן א הספד. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, על פי הלכה טאר מען נישט אריינטראגן א נפטר אין א שול. מען טאר דאס נישט טון, ביי גרויסע צדיקים ווי די רבי האט מען עס געטון אויך ווייל ער האט געגרינדעט דעם בית מדרש, עטס ווייסט רבי חיים וואלאזשינער איז געווען א תלמיד פון ווילנער גאון, דער גאון איז געווען, וואס דער גאון איז געווען דארף איך דאך ענק נישט זאגן ווייל איך אליין האב נישט קיין השגה, כ'האב געזען זיין תלמיד רבי יעקב שקלאוו שרייבט, אז דער גאון האט אמאל געזאגט, ער שרייבט דאס אין הקדמה צו משלי, ער זאגט, דער גאון האט אמאל געזאגט, ווען אריסטאטעלעס לעבט ווען אין מיינע צייטן וואלט איך אים געוויזן ס'איז דא א באשעפער.
כ'האב אים געפרעגט וויאזוי, זאגט ער, איך וואלט אריינגעלייגט דא אין מיין צימער די גאנצע מערכת השמים והארץ און איך וואלט אים געוויזן אלעס וויאזוי ס'ארבעט אזוי ער זאל פארשטיין אז דאס האט נאר דער באשעפער באשאפן. ער איז געווען א פלאם פייער דער הייליגער גאון. קוקט אויף זיינע ספרים מיט אלעם, פון דעסטוועגן דאך ווען ער איז אוועק האט מען אים געוואלט אריינטראגן אין בית מדרש אין ווילנע מספיד זיין, איז געגאנגען זיין גרעסטער תלמיד הרב חיים וואלאזשין ער האט געזאגט בלוי איך לאז נישט, ס'איז קעגן די הלכה, מען האט געזאגט דו ווייסט ווי גרויס און הייליג דער ווילנער גאון איז געווען? זאגט ער יא אבער ער איז נישט געווען הייליגער פון די הלכה, אז מען האט דעם רעבען אריינגעטראגן אין בית מדרש פארשטיי איך די רעבעצען קען איך אויך פארשטיין, מען האט אנגעהויבן אריינצוטראגן הרב יודל ראזענבערג מיט אלעם, באלד וועט מען טראגן דוד ראזענבערג אריין, און מ'וועט אריינטראגן דארטן זיין, ר' אידל'ס איידעם, דער וואלנער וואס האט געמאכט משכב זכר מיט אלע קינדער. וואס א רעכט האט מען מטמא צו זיין א שול מיט נפטרים? ווער איז עזריאל גליק אז מ'זאל עהם אריינטראגן אין א בית מדרש? ער איז בסך הכל געווען א שוחט, און מ'האט אויף אים אסאך צאם גערעדט אויכעט. מיר האט איינער דערציילט ער האט אמאל דא גע'שחט'ן, אויף לי עוועניו וואס איז געווען די מיל מארט צווישן ראס און ווילסאן האט ער גע'שחט'ן אמאל א בהמה. ער האט געטון וואס ר'האט געוואלט פאר מיל מארט. און נאך איינער האט מיר דערציילט א שוחט וואס ער פלעגט מיט אים פארן יעדן טאג שעות צו דער ארבעט זיי פלעגן פארן דריי פיר שעה אוועק האט ער מיר דערציילט דאך ווען ער איז געווען א פראסטער גראבער יונג ער האט צאמגערעדט וואס מען דארף נישט ער האט נאר געהאט איין מעלה ער האט זיך נאכדעם אריינגעדרייט צום רעבן און עבד מלך מלך ס'איז אנבעליוועבל ווי טראגט מען אזא מענטש אריין אזא פגר טמא ווי טראגט מען דאס אריין אין א שול אריין ער האט מטמא געווען די שול דארט איז געווען ספרי תורות מיט אלע אנדערע זאכן. עניוועי, ס'איז א נייע זאך, סאטמאר גייט יעדן אריינטראגן אין בית מדרש אריין. מען ווערט געוואויר אז זיי נעמען געלט פון די מדינה, מען ווערט שוין געוואויר אלעס. איך ווייס נישט וואס סאטמאר איז היינט, דער גאנצער יחוס. זיי האבן געוואלט ארויפקומען אויף די מעפ, האבן זיי זיך געשלאגן מיט די גאנצע וועלט אז זיי זענען צדיקים, און יעצט קומט מען ארויס, זיי זענען די גרעסטע רשעים פונקט אזוי ווי די גאנצע וועלט. זיי האבן גענומען געלט, זיי האבן אלעס געטון, געקומען, טאר נישט נעמען געלט פון די ציונים, זיי האבן זיך געבויעט פון ציונים, גאנץ קינדער קרית יואל האט זיך געבויעט פון א הלוואה פון פינף מיליאן דאלער פון באנק לאומי לישראל, איך האב געזעהן דעם קאנטרעקט, ווייל עפעס איינער האט געוואלט עפענען דארטן אן אקאונט, איך האב נישט געוואלט ער זאל עפענען, זעמער אריין צום באנקיר, האט ער אונז געוויזן דעם קאנטרעקט, ר' לייביש לעפקאוויטש איז אונטערגעשריבן, וויזוי לאנג די הלוואה איז נישט באצאלט קען מען נישט גיין פראטעסטירן. און פאר די מדינה איז ווערד געווען האלט דיר פינף מיליאן דאלער און האלט דיר דאס מויל. דאס איז סאטמאר, האבן אפאר משוגעים סיקריקים און אין ארץ ישראל איז אויך די זעלבע די סיקריקים, די עדה נעמט געלט, יעדעס מאל וואס זיי ברויכן געלט קאלן זיי אפ זיי מאכן א פראטעסט און מען צאלט זיי, מען האט אונז געפיטערט מיט אזויפיל הגיונות אז איך זאג אייך דעם אמת אז אונז זעמער ממש קאנפיוזד. מ'האט אונז איינגערעדט, און די רבי האט נישט געלא, און די רבי זכרונו לברכה, און די רבי, און שטילערהייט אונטערן טיש האבן זיי געטון ככל הגוים בית ישראל. ס'איז אנבעליוועבל און עזריאל גליק קען מען אריינטראגן אין בית מדרש ער האט מטמא געווען דאס בית מדרש מיט אלע ספרי תורות אויסער דעם וואס ער האט מטמא געווען גאנץ סאטמאר ווייל ער איז געווען דער גארד ביים רעבנס טיר אז מען זאל נישט צולאזן דערציילן פארן רעבן וואס גייט פאר מיט די פליישן. און נאכדעם ווען דער רבי איז אוועק און זיי האבן עס איבערגענומען רבנים האט מען געזען אז דארטן ניקור האט טאקע אויך נישט געטויגט. דער ניקור האט נישט געטויגט אלע יארן. מאנטעווידעא רב האט געזאגט, איך האב גע'שחט'ן בהמות אין אורוגוויי, און איך בין מודה אז איך קען נישט סימן ס"ד. איך האב מיך דארט פארלאזט אויף איינעם וואס ער האט געזאגט ער קען ניקור. איך האב נישט געוואוסט אזוי הארב, איך האב נישט געוואוסט די גאנצע זאך איז אזוי א שווערע סוגיא. און ער איז געפארן זיך לערנען אויף ארץ ישראל און מ'האט אים ארויסגעווארפן. דאס האט עזריאל גליק ערלעדיגט. עזריאל גליק האט אפגעקאלט דעם. תולדות אהרן רעבן דעם פריערדיגן ר' אברהם יצחק, אז וועסט דיך נישט אפלאזן פון די עדה וועט מען דיר נישט שיקן קיין געלט פאר די מוסדות, און דער תולדות אהרן רבי איז נעבעך האט זיך דערשראקן האט מורא געהאט ער וועט מוזן צושפארן די מוסדות, ממילא האט ער געלאזט מען זאל עסן טרייפות אין ירושלים, ווען איך וואלט געווען תולדות אהרן רבי וואלט איך געזאגט ר' עזריאלן איך דארף נישט דיין געלט און איך גיי נעמען געלט פון די מדינה ווייל זיי געבן זייער אסאך געלט און איך וועל אויסהאלטן מיינע מוסדות פון די מדינה'ס געלט און ס'וועט נאך זיין אסאך כשר'ער דאס געלט. ווי דאס נבילה טרייפעס צוצולאזן אין ירושלים און אנצופרעסן אלע מיינע קינדער מיט די אייניקלעך מיט אלע תלמידים מיט נבילות וטריפות. כ'מיין סוף כל סוף, העי וועיט ע מינוט, די מדינת ישראל'ס געלט איז טאקע טרייף אבער ס'איז נאכנישט אזוי טרייף ווי ס'שטייט אין די תורה חלב לא תאכלו און דם לא תאכלו און נבילות וטריפות טאר מען נישט עסן. ס'איז טאקע זייער הארב איך בין מסכים איך בין א סאטמארע תלמיד אבער ס'איז נאך נישט אזוי הארב ווי דאס וואס שטייט ארויס אין חומש איז למעשה איז עס א גרויסער פראבלעם. אונז האמיר געטוהן כל דבר אסור, מ'האט נאך אריינגעטראגן עזריאל'ן, דעם באק האט מען עם אריינגעטראגן אויך אין בית מדרש אויכעט, אנדערש וועט ער נישט קענען האבן אן עליה, עניוועי. דער סאטמאר עולם האט געוואלט פארפירן דעם רבי'ן מיט ציונות אויכעט, אבער דעיס איז זיי נישט געלונגען ווייל דער רבי האט אויף דעם געקעמפט אלל דע וועי, און ער האט קיינעם נישט געטראסט, אבער אנדערע זאכן האט ער דאך געמוזט דאך אנקומען צום עולם, אבער ער האט נישט געהאט קיין געטרייע מענטשן, ער האט געהאט שונאים ארום און ארום וואס האבן דעם מענטש געוואלט אונטערברענגען, צו א געוויסן פונקט האבן זיי אים אונטערגעברענגט און זיי האבן אויך גענוצט זיין קוואליפיקעישאנס מיט זיינע מוסדות פאר אלע זייערע שייגעץ שטיק. עניוועי, יעצט עמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב באקומען פון לונדון א ידיעה אז א אינגערמאן האט מיר דערציילט בתמימות ער איז געגאנגען אין די מקווה אין לונדון אין בעלז, כ'ווייס נישט אין וועלכע, בעלז האט דארטן בערך פיר שטיבלעך צו וויפיל, ער איז געגאנגען אין מקווה און עס איז געווען אינדערפרי און קיינער איז נישט דארט געווען, נאר צוויי מענטשן, א בחור מיט רייז רוז ריז. דער אינגערמאן האט זיך נישט געזוכט קיין צרות מיט די חיות מיט די ריז פעמילי, האט ער זיך גענומען זאגן פאר דעם בחור, בחור'ל גיי ארויס פון דעם מקווה יענער איז מסוכן לציבור, ער האט אים ארויסגעווארפן פון די מקווה. האב איך געוואלט וויסן, בעלז, עטס פירטס טאקע א מלחמה מיט מיר מיינט עטס עטס פירטס א מלחמה מיטן אייבערשטן און מיט אידישע קינדער און מיט די הייליגע תורה? כ'האב אים געזאגט ער טאר נישט גיין אין קיין מקווה, ער טאר נישט גיין אין קיין שול, מ'טאר אים נישט אריינלאזן אין ערגעץ, לאזט מען אים דווקא יא אריין, פיין, וועם האסטו געטון? מיר האסטו געטון? האסטו געטון א אידישע נשמה וואס דו האסט אים אראפגעברענגט פון איגרא רמא לבירא עמיקתא? איך בעט, בעלז, כ'ווייס נישט ווער ס'איז דארטן רב, רבי, דיין, דעיס האט מאיר מאיר שוין מחליט געווען אז מיך דארף מען הרג'ענען שבת שחל ביום כיפור, אבער. דאס אז מען טאר נישט לאזן רייז רוז גיין אין א מקווה, דא זעמער אלע מודה. צו דער פסק פון דעם מאיר מאיר ס'איז א שיטה יחידאה צו ס'איז סתם א משוגענער ווייס איך נישט, אבער רבותי געטס ענק אכטונג, געטס טוטס נישט צו די זאך, יו אר נאט הורטינג מי, יו אר הורטינג יור טשילדרען. איך בעט ענק פליז טוטס קאנסטראקטיוו און זייטס מרחק דעם שייגעץ, און האטס נישט מורא פאר זיין טאטן, ווארפט זיין טאטן אויך ארויס. כ'האב אויך געוואלט מעורר זיין אז מ'רעדט שוין פון דעם רייז רוז ריז ער האט א קאר סערוויס ס'הייסט שמחה, די גמרא זאגט ס'איז געווען צוויי מינים אפיקורסים חד שמיה שמחה וחד שמיה ששון, האב ענק שוין געזאגט דער זוויהלער רבי האט געזאגט אז ער וועט נישט פארן אויף מירון לג בעומר, מ'האט אים געזאגט וואס מ'האט געזאגט פארן הייליגן ריזשינער אז אינעווענדיג איז. יום כיפור און אינדרויסן איז שמחת תורה, האט ער געזאגט יא אינעווענדיג איז יום כיפור און אין די הויזן שמחת תורה. ער האט זיך א נאמען געגעבן דעם קאר סערוויס שמחה, שמחה לארצך, שמחה זאל גיין אין דר'ערד אריין, ער האט מכשיל געווען הונדערטער קינדער ביז יעצט וואס אונז ווייס מיר. ובכל אופן, ער האט אויכעט אפגעקויפט קדימה קאר סערוויס, האט ער שוין צוויי, און דו קאלסט קדימה קאלסטו גאר אים, און ער וועט זעהן שיינע פרויען שיינע מיידלעך, ער וועט ווערן די דרייווער און ער וועט אפדרייוון אזוי ווי נחמיה ס'דויערט פֿיר און צוואַנציק שעה ער זאל אנקומען פון גאלדערס גרין אויף ביז מאנטשעסטער לאז אפ ס'איז א וועג פון דריי פיר שעה ער וועט פארן אין פֿיר און צוואַנציק שעה רבותי וואטש וואס עטס טוט מען וועט אטאקירן א זון אדער א טאכטער אדער דיין ווייב וועסטו קיינמאל עס נישט אפווישן דו וועסט זיין לאסט פאר די רעסט אוו יאר לייף, און יור נאט גאנע בי עיבל טו סטרעיטן איט אוט, סאו זאלט איר וויסן, זאלט אים נישט נעמען פאר א קאר סערוויס, האט מיר איינער געזאגט, כ'האב עס שוין אמאל מעורר געווען, זאגט מיר איינער, יא אבער ער זיצט נאר ביים דיספעטשער, זאג איך איז די סעים טינג, עט זעהן א שיין מיידעלע קומט אריין, וועט ער זי גיין אליינס דרייווען, רבותי וואטש וואט יור דואינג, מילא זיין טאטע מוז אים בעקן ווייל ער האט געהאט א זון א חזיר, אבער פארוואס דארף אים די שטאט בעקן? די שטאט דארף אים נישט בעקן. ער וויל האבן א דזשאב זאל ער האבן דארט ווי סקומט נישט צו צו קיין מגע ומשא מיט קיין פרויען, אדער דער סוף גייט זיין פגיעות אן רוב. דאס איז נאר א שטיקל הערה אז מען זאל אים חלילה נישט נוצן פאר א קאר סערוויס. יעצט לאמיר גיין ווייטער. עס פאלט מיר ביי יעצט א גוט ווארט וועגן ר' זרי'ל גליק, ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט לשוחט, דער אייבערשטער האט אים אפגעשחט'ן, דשחט לתורא, ער האט דעם גאנצן מיל מארט, אלע אקסן, איז ער מחיוב באחריות פאר כלל ישראל און פאר סאטמארער קהילה און פאר יעדן ווייל די רבי האט זיך פארלאזט אויף אים. די רבי האט נישט געהערט אז זיינע שוחטים גייען נישט אין מקווה, די ווייב ווייסעך וואס, די רבי האט נישט געהערט טאקייער רב וויל זיך עפענען א לעבער פאבריק, ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט לשוחט ושחט לתורא, דער וואס האט אונז נעבעך אפגעשאכטן, יעצט לאמיר גיין ווייטער, דער. שומר אמונים רבי דער פעדעפייל וואס מ'האט אים פון אמעריקע ארויסגעווארפן, אזוי ווי זיין משפחה איז דאך נאך דא, איז ער געקומען ער גייט זיך באזעצן אין קענעדע, קענעדע איז דאך זייער א ליבערל לאנד דארט מעג מען דאך טון זנות, זיי ווילן דאך עמטליך, זיי האבן שוין אפילו געהאט א וואוט מען זאל מתיר זיין פראסטיטושען, מען טוט עס נאך יעצט אביסל מאדיפייען. אבער על כל פנים אז מען רעדט שוין דערפון וועט דאך עס ווערן. עניוועי, איז דאס איז די ריכטיגע פראנצוזקע חברה. און ס'איז א גרויסע פראבלעם די גאנצע זאך ווייל די אידן וואוינען דארטן און זיי זיי האבן אנהייבן צו פילן וואס דאס הייסט באט איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם ביקאוז נישט דאס וויל איך ארויסברענגען למעשה איז אזוי ער איז געקומען דארט אויף קענעדע און ער גייט מאכן א לעבן דערווייל געס וואט

ס'איז אזוי געשען אז ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער היינט אין די גאנצע וועלט. איך ווייס ס'איז דא איינער אין ווילימסבורג וואס איז אויך א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער שוין אסאך יאר. חתונה געהאט מיט א צווייטע ווייב און זי איז פון אויסלאנד. ער האט איר געוויזן ער האט א שיינע קאר און ער גייט פארן אויף מאנטריאל. פיין זיי פארן אויפן עידי סעווען ער זינגט זיך אונטער. און מען פארט מיטן נייעם ווייבעלע, מען גייט צו ווייזן וויאזוי עס זעט אויס דער עידי סעווען אין קענעדע מיט אלעם. ער קומט אן דארטן ביי די גרעניץ אין קענעדע, און קענעדע זאגט אים, דו ביסט א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, איך לאז דיך נישט אריין. זאגט ער, וואט? קענעדע ווייסט איך בין א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער? וויאזוי ארבעט דאס? זאגט ער, קענעדע ווייסט? ס'איז דא הונדערט און פֿערציק נעישאנס ווארלד ווייד. ס'דא טוירד ווארלד קאנטריס, סעקאנד ווארלד קאנטריס, און פירסט ווארלד קאנטריס. דאס אז דו ביסט א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער ווייסן אפילו די טוירד ווארלד קאנטריס. און ער זאגט אים זאלסט וואטשען וועסט פארן אויף ארץ ישראל קענסט האבן א פראבלעם ווייל די גאווערמענט קען זאגן איך לאז דיך נישט אריין. איז במילא וועלן זיי דיר זאגן מ'עט דיך האלטן אין עירפארט און מיטן נעקסט פלייט אוט וועלן זיי דיך אהיים שיקן דאס מוז מען צאלן אויף א וואן וועי טיקעט. ס'איז נישט קיין פורים שפיל די גאנצע זאך. רבותי איך וויל ענק זאגן מען רודפ'ט מיר ענק היינט צוריק? ביז יעצט איז דאך עס געווען מותר לכתחילה, צוואנציג דרייסיג יאר צוריק איז דאך עס געווען א מצוה, נישט נאר עס איז געווען מותר לכתחילה עס איז גאר געווען א מצוה, יעדער מלמד וואס מער ער האט ארום גע'חזר'ט האט ער נאך געטון א מצוה, אין זיין קאפ איז אזוי געווען, זאל אים שטינקען און פוילן פון קאפ, באט עניוועי, היינט איז עס געווארן אן עבירה, אונז גייען מיר צוריק אונז רודפ'ן מיר צוריק מיט וואס מען קען מיר רעדזשיסטערט סעקס אפענדערס אלעס מען האט עס ארויף געארבעט. די גאווערמענט גיבט אן פעיס נאו מאר אטענטשען טו דיס, ס'איז אין אלע קאמפיוטערס ווארלד ווייד, און אוודאי אין די שטאט אליין אויכעט, סאו בקיצור. דערווייל ברוך השם האטס עטס אויך נישט קיין מנוחה. איך האב נישט ווי צו דאווענען, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן ווייל איך שלאג מיך פאר די סעיפטי פון די קינדער, דער אייבערשטער האט אזוי גוזר געווען מן השמים, כ'קען גארנישט טון צו דעם, ס'איז א גזירה וואס איך בין מקבל. אבער דאס וואס עטס האטס ארומגעחזרט און אונז לויפן מיר ענק נאך און עטס האטס אויך נישט וואו צו דאווענען און עטס האטס נישט קיין מנוחת הנפש און א מנוחת הגוף, דאס האט עטס ענק אליינס גורם געווען, דער איז נאו ריזען פאר אלל דעט, עטס האטס געדארפט האלטן די הענט ביי זיך. זעטס למשל, מען האט אפגעשפארט אין ווילימסבורג א דעי קעיר, ער וואלט געהאט שיין פרנסה, וואלט יעצט געקענט מאכן מיליאנען. מ'האט אפגעשפארט דארטן אין מאנסי דעם טויבנפעלד, וואלט אויך געקענט ווען מאכן מיליאנען, דעם נייעם פראגרעם וואס מען געט פאר יעדן קינד, אזאלעכע גרויסע נאמבערס, הי-הי-הי, שטעל דיר פאר דער טאטע פארדינט נישט אזויפיל געלט א יאהר וויפיל מען געט פאר איין קינד זיינעם, אנבעליוועבל, יא, און אזוי הייבט זיך עס אן, ס'האט זיך אזוי אנגעהויבן אין יוראפ אויכעט, מען האט גענומען געלט, מען האט געטוהן אלעס, און נאכדעם איז מען געווארן אן עבד כנעני פארן גוי, און אזוי איז געווען אין מצרים. אונזער הייליגער רבי האט זיך אים אויך פארפירט מיט אלעם, עס האט זיך אים צוגעדאכט אז מען נעמט נישט קיין געלט, ער האט געזאגט פאר ר' משה מנחם טירנויער, זעהסט דאך איך נעם אויך נישט קיין געלט, ליטל דיד הי נאו מען האט שוין לאנג גענומען געלט, עניוועי, און וועגן דעם די קינדער האבן נישט קיין הצלחה, עס איז דא אזויפיל דראפ אוטס, עס האט צו טוהן מיט נבילות און טריפות אויך וואס מען געבט זיי צו עסן, עס האט אויך צו טוהן מיט זנות, אבער דאס איז אלץ איין קייטל, לא תגנוב, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, לא תרצח, קוק ווי מען האלט. מען האט געהארגעט דעם שטארקן, מען ווייסט נאך נישט ווער עס האט אים געהארגעט, דער גוי האט זיך שוין זעקס מאל סותר געווען, נישט ער האט אים געהארגעט, ס'איז דאך דא יעצט א מורא'דיגע זאך, וואס כ'האב ענק שוין געזאגט, עס פעלט אין א טשעק קעשינג שווערע מיליאנען, און באלד וועט מען נאך געוואויר ווערן וואס דא איז געווען, באט כ'וויל נישט דזשאמפן קאנקלוזשענס. דאס אלץ מ'האט נישט קיין ערליך שטיקל ברויט, און ווען דער רבי האט געזאגט מען טאר נישט נעמען פון די ציונים ווייל ס'איז כח הפועל בנפעל, האב איך ענק שוין מסביר געווען, דאס ווארט ציונות וואס דער רבי האט גענוצט איז אין זיינע יארן איז געווען דער ענין פון ציונות זייער א שטארקע עבודה זרה, היינט לאכט יעדער דערפון, און היינט הער איך אז סאטמאר נעמט אויך שוין געלט פון די ציונים, מיר האט דערציילט איינער וואס ער האט געלערנט אין ארץ ישראל האט ער געזאגט ער האט געלערנט. אין גבעת שאול איז געווען דארט א תלמוד תורה און דער רבי האט עס געגרינדעט און דער רבי האט דארט געשיקט געלט האט ער איהם געזאגט ער האט אליין געזעהן א טשעק פון די מדינה וואס זיי געבן שווערע געלטער און ס'שטייט אויפגעשריבן דערין איז געווען דעם רבינ'ס נאמען יואל טייטלבוים פון אמעריקע. דער חילוק איז נאר צווישן סאטמאר און די ציונים איין קלייניקייט כ'על ענק זאגן וואס, זענען ביידע עובר אויף די תורה דער חילוק איז אזוי די ציונים האבן געקענט אראפשלינגען אז סאטמאר נעמט געלט און זאלן זיי נישט פארשעמען און אלע צייטונגען און מאכן א שפאט פון גאנץ סאטמאר, ווען זיי ווילן ווען קענען זיי פון דעם גאנצן רעבן, דעם הייליגן רעבן דעם דברי יואל מאכן ללעג ולקלס, געוויזן וואס מען טוט מיט מען נעמט געלט פון איבעראל כאטשיג מען שעלט די ציונים, און די ציונים האבן עס נישט געהאלטן ביים טוהן ווייל דאס איז נישט געווען זייער מלחמה אז זיי זאלן אונטערברענגען סאטמאר, זיי האבן סאטמאר געהאט אין בוידעם, זייער מלחמה איז געווען מיט די אראבער און אויף דעם האבן זיי זיך ספעשעלעזירט. און לאידך גיסא סאטמאר האט געהאט א מלחמה נאר מיט די ציונים, און טאמער איז דא עפעס איינער וואס ער טוט וואס מען דארף נישט, קומט מען גראד ארויס און מען באליידיגט און מען באשמוצט. היינט איז מען צוקריגט צווישן זיך אז מען באשמוצט שוין זיך איינער דעם אנדערן מיט ליגנס און מיט אלעם. דאס איז דער חילוק צווישן די ציונים און צווישן סאטמאר. די ציונים זענען א גרויס לאנד און זייער מלחמה איז מיט די גאנצע וועלט מיט א ביליאן און א האלב אראבער, און ממילא האבן זיי זיך ספעשעלעזירט צו מלחמה האלטן מיט אראבער. און זיי האבן נישט אונטערגעברענגט סאטמאר, זיי האבן געקענט פונקט אזוי אונטערברענגען מאכן ליצני ליצנות פון סאטמאר, יעדעס מאל מען וואלט געגאנגען אויף א פראטעסט וואלטן זיי געזאגט אנטשולדיגט דאסטע, אונז האמיר געבויעט קרית יואל, אונז האמיר געבויעט אלע ענקערע מוסדות אין ארץ ישראל, נאר, הע, זיי לעבן אויף אן אנדערן סטענדערד, יעצט ליידער ליידער די ציונים פארפירן יעצט כלל ישראל, ס'גייט דארטן פלאצן גרויסע באמבעס, און ס'א רחמנות אויף יעדן איד וואס ער וואוינט דארט, אבער למעשה. קיינער איז נישט דא קיין עסקנים צו טוהן עפעס אז מ'זאל זיי ארויסברענגען פון דארט. שוין, יעצט זאל איך גיין ווייטער. כ'האב נאך געוואלט זאגן, די גאנצע פראגרעם וואס מ'געט אז מ'זאל אונטערברענגען די תורה, דאס איז מסתם אן עונש, פאר דעם וואס מ'האט ארויסגעווארפן בחורים און יונגלעך אלע יארן. די טרערן פון די קינדער זענען דא, מ'האלט מיך אין איין קאלן. און קיינער האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט, אזוי ווי די ברידער פון יוסף'ן האבן געזאגט, אונז האמיר נישט געהערט די צרה ווען אונזער ברודער האט געוויינט צו אונז, און דאס איז נעבעך געווען יעצט א גזירה פון הימל, אלע יארן האבן זיך אידן מוסר נפש געווען פאר תורה און פאר אמונת השם, און יעצט האלט מען אויף אזא אופן אז מען דארף דורכגיין דעם נסיון און מען דארף זאגן פאר די גאווערמענט איך נעם נישט דיין געלט און איך גיי נישט לערנען דיינע מינות וכפירה. כ'דענק ווען ס'איז געווען די סקול דיסטריקט פרשה האט קאשוי רב פארציילט אז אינדערהיים האט מען געמוזט גיין פיר קלאסן מיט גוים אינאיינעם. זאגט ער די גלח פלעגט אריינקומען יעדן וואך דארטן זאגן זיינע וואס ער האט געהאט צו זאגן. האט קאשוי רב געזאגט אלע דער גאנצער גוף האט מיר א ציטער געטאן, א גלח, און איך מוז זיצן און אים אויסהערן? יעצט איז מען נאך ארגער ווי דאס, די רבנים און די מגידי שיעורים מיט די טיטשערס מיט די לערערינס אין מיידל סקול גייען אונז אויסלערנען חלילה די טיערי אוו עוועלושען, און מען טאר נישט האבן צו טון מיט רעלידזשען גארנישט, דאס איז אלץ אונז האמיר עס אליינס גורם געווען, מען דארף יעצט טון שוין צוויי זאכן, קודם דארף מען האבן מסירות נפש צו זאגן די גאווערמענט איך נעם נישט דיין געלט, איי וויאזוי וועט מען עקזיסטירן? כ'האב געהאט אמאל א אינגערמאן וואס האט גענומען וועלפעיר אבער ער האט געארבעט, זאג איך אים, דו ווייסט אז דאס געלט איז דאך גע'גנב'עט, וואס פעלט עס דיר אויס? זאגט ער איך קען נישט עקזיסטירן אנדערש, זאג איך אים הער מיך אויס, טריי אויס צו דו קענסט נישט עקזיסטירן אנדערש, מאך אפ דיין מיינד דו נעמסט נישט און זע וואס דער אייבערשטער וועט טון, אין סוף איז ער געווארן גאר א גרויסער עושר אין ריעל עסטעיט, ווייל ער האט שוין נישט געהאט דעם שיעבוד פון קומען יעדע וואך איינטשעקן ביי די וועלפעיר דעפארטמענט און זאגן ליגנט. אונז קען מיר עקזיסטירן אן די גוים, פארקערט אונז טאר מיר נישט עקזיסטירן דורך די גוים, אבער קיינער וועט נישט האבן די מסירות נפש יעצט און אז איין קהילה טוט עס וועט עס די אנדערע טון, און היינט אלע רבנים זענען שיינע אידן יעדער האט ליב געלט, און נאכדעם ווען די קינדער ווערן בליבן ווידער אין די גאס, די צווייטע זאך וואס מען דארף טון איז נאכדעם ווען מען הערט אויף צו נעמען די געלטער זאל מען אנהייבן אריינצונעמען אלע קינדער. די קינדער זענען ממש אין די גאס, א הפקר וועלט וואס מען טוט מיט די קינדער. שוין, דער אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל ניצול ווערן פון דעם נסיון, ווייל דער נסיון איז מסתם דער גרעסטער נסיון וואס כלל ישראל האט נאך געהאט, בפרט נאך אין אמעריקע, און בפרט נאך אין א דור וואס ס'איז נישט דא קיין רבנים, ס'איז דא אפאר נואפים מיט אפאר געלט פרעסערס, דעטס אלל וואס ס'איז דא. ס'איז מיר א רב, ס'האט איינעם אפילו געבאדערט אז ס'איז דא אזא ביטערע גזירה, יעדער האט געזאגט מי יתן והיה, עמיר עס נעמען און א גוטן טאג. אמאל האט דאך סאטמאר נישט געזעסן מיט אגודה, היינט אגודת ישראל פירט די אלע זאכן, ס'איז ממש ס'איז ממש נישט צו גלייבן וויאזוי אונז זעמער אראפגעפאלן אזוי נידריג, און אז מ'וועט זיך חלילה אויסגליטשן מ'וועט זיך נישט כאפן, ס'איז חלילה אן אונטערגאנג פון כלל ישראל, היטלער האט געהארגעט די גופים, און די רבנים אין אמעריקא הארגענען די נשמות, זיי הארגענען זיי ווייל זיי ווארפן ארויס אידישע קינדערלעך, אידישע מיידלעך, און טאמער ווארפט מען זיי נישט ארויס געט מען זיי נחמיה וועבערמאן ער זאל זיי פאטשקענען און וואוינען מיט זיי. און נאכדעם וועט מען גיין מטמא זיין זייערע נשמות מיט דעם וואס מ'וועט מוזן לערנען אלע טרייפענע זאכן, קיין ערליכע זאכן, קיין אידישע זאכן טאר מען דאך נישט רעדן. שוין, דער אייבערשטער זאל זיך אויף אונז מרחם זיין. דאס איז געווען די צוגעלייגעכץ צום שיעור. יעצט קומט דער שיעור פון די וואך. ס'איז דא אסאך רבנים וואס זיי קאלן יעצט אפ און זיי ווילן מאכן אז זיי זענען די לויערס פאר שניצלער, עה דו ווייסט ער איז א טאטע פון קינדער, לאז זיך אפ, ער האט עניוועי שוין געווינען, און וואס ארט דיך אז ער דרייט זיך אין די גאס. למעשה, איך ווייס נישט צו מען שיקט זיי צו נישט, נאר דאס איז איינע פון די זאכן וואס כ'האב מסביר געווען פאר די גאווערמענט ביי אונז, אז מען מאכט אז יענער טאר נישט רעדן מיט דיר און ער טאר דיר נישט נאכלויפן, דער קאורט פסק'נט אזוי אויף דערווייל, דאס איז ביי אונז נישט קיין ישועה, ווייל ביי אונז איז אנפארטשענעטלי איז אזוי, אויב מען רעיפט איינעמ'ס טאכטער העט קיינער גארנישט זאגן, יעדער העט שטיין אין די זייט און מען העט זאגן אה, מאך א שווייג און עס העט נישט זיין ווער ס'זאל אים העלפן. למעשה טאמער דער רעיפיסט ווער ס'האט עס געטוהן קומט צו זאגן אז ער האט עס געטוהן און ער זוכט העלפ, לויפט מען גראד און מען טרייט אים צו העלפן, מען קאלט אפ דעם איד ווער די טאכטער איז זיין און מען זאגט אים זאלסט זיך נישט אונטערשטיין צו גיין צום קאורט. אדער מען זאגט אים מען העט דיר געבן אפאר טאלער, דאס זענען די בעיסיק צוויי זאכן, מען טוט אינטימידעיטן אדער מען אפערט געלט, איז במילא האב מיר דאך אונז יעצט א וועג וויאזוי אלעס פארט א מחיה. סאו די שאלה איז, דער אייבישטער זאגט פאר משה רבינו סרו מהר מן הדרך, זענען זייער שנעל אוועק געגאנגען, זיי דארפן דאך זיין אן עם קשה עורף. פארוואס ווען די רעיפיסט טוהן די עבירה קומט און זאגן איך האב יענעם גערעיפט איז יעדער מחפה אויף אים און ער קען ווייטער דאווענען אין עני שול?

איז עס נישט קיין פאנישמענט ווייל ער האט גענוג שכל און ער שיקט אונטער אנדערע, מען שיקט דא אונטער אנדערע, מען שיקט דא אונטער מענטשן וואס איך קען זיי אפילו נישט, און מען הייבט אן דאס אלעס ווי מען זאגט צו צעלייגן. ווען רבי שלמה אהרן קעלנער האט געהאט זיין נעבעך ביטערן דורכגאנג האט ער מיר אויך אייביג פארציילט מען שיקט אים אונטער דעם און מען שיקט אים אונטער יענעם, און דאס מאכט ענאויאינג ווייל קודם ווייסטו נישט צו יענער האלט ערנסט דערביי, און נאכדעם קען זיין אז ס'האט אים קיינער נישט געשיקט, ער טרייט נאר זיין לאק, און נאכדעם קען זיין ער איז גאר א דאבל עידזשענט, אז ער וועט נאכדעם גיין זאגן פאר ברוך מרדכי'ן זאלסט וויסן אז מ'האט מיר געאפערט, ער האט געזאגט פאר אן אפער אהער, ער ווייסט נישט וואס ער מעג זאגן, נישט וואס ער האט געזוכט אן אפער, נאר וואס דאס זאגן קען מען שוין איינטייטשן, עניוועי. סאו מענטשן קאלן מיך אפ און זיי זאגן וואס איז וואס האסט א פראבלעם אז שניצלער האט געוואקט, כ'מיין ס'איז דאך נישט עק וועלט, דו ביסט דאך מיט ביידע אויגן זעהסטו ברוך השם. כ'וויל מסביר זיין פארן עולם, איך האב ענק אסאך שוין געטרייט צו לערנען און ארויסנעמען פונעם אלטן מארעמארישן אזיאטישן וועג, ווייל וויאזוי מיר זעמיר געפארן די לעצטע פופציג זעכציג יאר זעמיר שלעכט געפארן, סאו איך טריי ענק ארויסצונעמען פון דעם וועג, אבער ס'דויערט צייט, יעצט איז דא דא א פאל און כ'מוז עס ענק אויכעט מסביר זיין, זאלסט פונקטליך פארשטיין וואס דא גייט פאר. ס'געווען א צייט ווען דער מונקאטשער רב, דער גרויסער גנב, האט אפגע'גנב'עט צוואַנציק צו פֿינף און צוואַנציק מיליאן דאלאר פון די גאווערמענט, און מ'האט אים געכאפט, איז ער געגאנגען צו קאודזשאו, דאס איז געווען אין בארא פארק, די דזשואיש קאונסיל, און ער האט אנגעהויבן צו וויינען, צו זיי, קוק מ'האט מיך געכאפט, וואס זאל איך טון? און ער האט גע'טענה'ט, דאס איז אלץ ווייל איך בין א איד און זיי זענען אנטיסעמיטן. האט אים קאודזשאו געזאגט, ר' איד, ס'איז נישט קיין אנטיסעמיטן, און נישט ווייל איר זענט א איד, ס'איז ווייל איר האט גע'גנב'עט צוואַנציק אדער פֿינף און צוואַנציק מיליאן דאלער. שוין. און ער איז ארויס און האט נישט באקומען ביי זיי קיין העלפ. למעשה איז ער געגאנגען ווייטער און די לייף גאוס אן. פֿינף יאר שפעטער כאפט מען קאודזשאו מיט דוב הייקינד מיט די גרעסטע גניבות, און אלל אוו א סאדען קומט קאודזשאו צו לויפן צו מונקאטשער רב, וואס קען מען דא טון? זאגט מונקאטשער רב פאר זיי. אין אמת'ן וואלט איך ענק געדארפט, כ'מיין איך דארף ענק נישט העלפן, עטס האטס דאך מיר אויך נישט געהאלפן און עטס האט געזאגט אז ס'איז נישט ווייל איך בין א איד, ס'איז ווייל איך בין א גנב. יעצט זעה איך אז עטס הייבט שוין אן אנערצוקענען אז ס'איז נישט ווייל עטס האט גע'גנב'עט נאר ווייל עטס זענטס אידן. איז במילא אז עטס טוט שוין דאס אנערקענען אז מ'רודפ'ט ענק ווייל עטס זענטס אידן בין איך ענק מחויב צו העלפן ווייל איך בין דאך א רב פאר די אידן. שוין. די זעלבע וויל איך ענק זאגן דא אויכעט. ס'קומט אזא הונט אזא. שמוציגער הונט וואס ער הייסט מיילעך שניצלער בן ר' שלום. נישט געהאט גארנישט איך קען אים נישט איך האב א דיסקרעפענסי וועגן זיין טאטן וואס ער איז א נואף וואס איך האף צוצושטעלן אם ירצה השם וויטנעסעס אויף אים ס'נעמט נאר צייט איינער זאגט ער וויל נאך ווערן איין און צוואַנציק איינער זאגט ער וויל נאך ארויסגיין פון ישיבה און איינער זאגט איך וויל דורכגיין טערעפי עניוועי איז למעשה. דארף מען אים פשוט, ווי מען זאגט, עקספאוזן, מענטשן זאלן וויסן. ער איז נישט קיין קאר סערוויס צו כאפן היטשעס, ער איז א טרענזאק.
איז למעשה איז אזוי. דער מיילעך שניצלער גיסט מיך אן מיט בליטש. עטס מיינטס ער האט מיך אטאקירט ווייל איך הייס נחום ראזענבערג? ניין, ער האט אטאקירט מיך ווייל ער האט געוואלט אז אלע חזירים זאלן זיך ווייטער קענען דרייען אין די גאס. יעצט, אויב מען לאזט אים דורך מיט אזא זאך, איז דער נעקסטע מישען זעמער אונז אין דעם גאול וואס יעדער דארף ווערן א וועדזשעלענטיע, ער דארף זיך אליין פראטעקטן, אז אהרן און זלמן לייב האבן א פראבלעם צו צום עס א גוד ניק כשר צו נישט, און וואס קריגט מען זיך ארום, מען זאל נעמען א גלעזל בליטש און מען זאל גיסן יענעם אין פנים. און נאך מער, כ'האב געשריבן פארן דזשאדזש אז איינער האט געזאגט אה ביסטו א בהמה דו שניצל האסט געדארפט גיסן עסיד. ס'איז געווען אייכמאן'ס טרייעל, מ'מוז דאך יעדן געבן א לויער, איז געווען איינער וואס האט, ער איז געווען די לויער פאר אייכמאן אין ארץ ישראל, געקומען א געליטענער פון לאגער, געווען אַכציק יאר אלט, און ער האט געהאט טאקע עסיד ביי זיך, ער האט געהאט אזא עראסאל קען מיט עסיד, און ער האט דעם לויער בלינד געמאכט אויף אייביג, און מ'האט אים גראד איינגעזעצט, זאגט ער קענסט מיך איינזעצן, נאר קיינער וועט נישט זיך אויפשטעלן און זאגן אז אייכמאן איז גערעכט, ער האט געטון וואס מ'מעג טון, איי דאנט קעיר, קענסט מיך איינזעצן, דעטס איט, אבער יענער בלייבט בלינד אויף אייביג. סא בקיצור דאס איז דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג וואס אונז האמער נאך, אז מ'וועט יענעם טרייען בלינד צו מאכן, סא אונז האמער אסאך פראבלעם, און קוק אהער, געקומען דא א מענטש וואס ער הייסט רובין, ער האט געהאט א פראבלעם וועמענס די נאמען פון די קעמפס איז, ס'איז אהרנ'ס צו זלמן לייב'ס, איז ער געגאנגען אין קאורט און ער האט געוואלט נעמען א פערמיט און ער האט עס אפגעשטעלט און ער האט עס אויפגעשטעלט און איינגעשטעלט, עט די ענד אוו די דעי איז ער געגאנגען אין דזשעיל, יעצט איך וויל פארשטיין. אויב דער וועג איז אן אלטער וועדזשעלענטיען וועג וואס איז געווען אין יאר אַכצן הונדערט, איז דאך זייער פשוט, האט מען געדארפט נעמען דעם אברומי רובין ער זאל גיסן זאלי קאהן בליטש אין די אויגן. מיט דעם וואס די גאווערמענט האט דאס דורך געלאזט האבן זיי נישט נאר מיך בא'עוול'ט, נישט נאר מענטשן וואס זיי רעדן פאר פראטעקטן טשילדרען, זיי האבן בא'עוול'ט יעדן מענטש וואס ער זאגט א נארמאלע זאך אין עני עספעקט. איך האב א סכסוך מיט איינעם? האבן זיי אויסגעלערנט אז מען דארף נישט גיין אין קאורט, מען דארף נישט גיין צו א בית דין, מען דארף נישט גיין צו די פאליס, מען נעמט בליטש, בליטש איז זייער ביליג, עס קאסט צוויי דאלער א גאלאן בליטש און מען גיסט יענעם אין די אויגן אריין, דאס איז ממש א, טאמער לאזט מען דאס דורך קענסטו נעמען דעם גאנצן פאליס סיסטעם, דעם גאנצן דזשאדזש סיסטעם. און אלע לויערס, און דו קענסט זיי שטעלן אויף פענזיע, אויף פענשן, אונז ברויך מיר נישט האבן די אלע זאכן, אונז האמיר א סיסטעם, מען גיסט יענעם בליטש. אברומי רובין איז געגאנגען זיצן ווייל ער האט געוואלט געבן א ברייב, א שוחד. אברומי רובינס פארברעך איז האלב נישט אזא פארברעך ווי די פארברעך וואס דער שניצלער האט געטוהן. קודם האט ער דאך יענעם געמזיקט, אברומי רובין האט נישט געמזיקט קיינעם, ער האט געזאגט די מיידל איך געב דיר א לייף טיים פענשן פֿינף הונדערט טויזענט דאלער, מען טאר עס נישט טוהן, ס'איז איליגעל. אבער ער האט נישט גע'מזיק'ט דא קיינעם. ער האט יא גע'מזיק'ט ווייל דעמאלטס וואלט דער חזר וועבערמאן געווען אין די גאס, אבער ער וואלט נישט פיזיקעל גע'מזיק'ט איינעם. יעצט מען טאר עס נישט טוהן, ער איז געזעסן און איטס גוד פאר הים, דעטס וואט הי דעזערוס. אבער וועיט א מינוט, דעמאלטס פארוואס קומט זיך שניצלען ער זאל וואקן אן א דזשעיל טערם? די מינימום וואלט מען אים געדארפט געבן די מינימום וויפיל פאר אברומי, איך האלט מען וואלט אים געדארפט געבן פול קעפעסיטי, איך וואלט נישט איינגעגאנגען פאר קיין שום דיעל, ס'קומט זיך אים זיבן יאר זיץ און פויל אין די תפיסה פינעף יאר ווייל מ'געט אראפ א דיסקאונט, וואלט געקענט צוגיין צו שפיץ מיטן זעלבן תפיסה ווי שפיצער איז, און ער וואלט געקענט זיין אינאיינעם מיט שפיצער, ער ווארפט בליטש און ער צינדט אן א פייער. סאו דער עולם הייבט יעצט אן צו וועלן פאר אים צו עסקנען, עז זענטס נישט משיג וואסערא קריים דער מענטש האט געטוהן, דער מענטש האט געטוהן דעם מין קריים וואס טאמער לאז מיר אונז דאס דורך און מען עקסעפט מיר דאס איז יעדער אין געפאר, איינער וועט קומען ביי שלש סעודות תורה צו אהרנ'ען און אים אנשפריצן מיט אן ערעסאל און איינער וועט קומען צו זלמן לייבן און אזוי ביי יעדע מלחמה וואס איז דא ביי כלל ישראל, דען טאמער יא טאמער איז דאס עקסעפטעד זעמער וועדזשעלענטיענס. סאו וואס האב איך פון דעם לאו סיסטעם? און דאס איז וואס עטס מוזטס פארשטיין. עטס ווילטס טאקע טוהן גוט, ער איז א טאטע פון קינדער, ער האט געוויסט ער איז א טאטע פון קינדער, און אז ער קען זיך נישט קאנטראלן איז ער א סיקעל, און ער באלאנגט אין א דזשעיל ווי ער קען קיינעם נישט טאטשן. און איך בעט דעם עולם, קומטס מיך נישט טאקעלן און מיר מסביר זיין פארוואס איך בונטעווע ארום, פארוואס, פארווען. טאמער בונטעווע איך נישט און איך לאז דאס מיט צוגעמאכטע הענט, האמער פארלוירן די ארבעט פון די לעצטע זיבן יאר. און אונז האף מיר עס נישט צו פארלירן אם ירצה השם. מ'עט דעם נאך כאפן, זארג דיך נישט, די גאווערמענט איז גענוג קלוג, יעדן מאפיאנער וואס מען האט איינגעזעצט אין דזשעיל האט מען אים נישט איינגעזעצט פאר רציחה ווייל זיי זענען גענוג שרוד און זיי האבן וועגן וויאזוי זיי דרייען זיך ארויס, אבער ווען ס'קומט. זיי האבן זייערע וועגן וואס זיי זעצן איין די אלע מאפיאנערן. און נאו האו טו דו איט. איך גיי פייטן ביז דער מענטש גייט זיצן אין דזשעיל. איי העסטו פרעגן פארוואס? ווייל דער מענטש ווייזט אז ס'איז נישט דא קיין לאו סיסטעם, דעטס אלל הי שאוט. פארוואס זאל נישט יעדער יעצט נעמען בליטש און גיסן איינער אויפן צווייטן, האסט א סכסוך מיט דיין ווייב גיס איר אן מיט בליטש, די מנהל פון די תלמוד תורה נעמט נישט אן דיין קינד, גיס אים אן מיט בליטש. דאס איז א שעים. אין די עיטין האנדרעדס אין די ערלי לייק עיטין טוועני האט מען אין אמעריקע אזוי געלעבט, על חרבך תחיה, יעדער האט געהאט א באו ענד עראו, און יעדער האט געהאט א גאן, און מ'איז ארומגעפארן יעדער איינער באוואפנט.

געקומען אן אלטער פויער, איך ווייס נישט פון ווי ער איז געקומען, און דארט האט מען זיך אזוי געפירט, האט ער עס געוואלט דא איינפירן. יעצט איך וואלט שוין מסכים געווען אז מען זאל עס איינפירן, איך וואלט שוין צו דעם אויך מסכים געווען, אבער אויב אזוי פארוואס איז דא א קאורט סיסטעם ווען אהרן און זלמן לייב שלאגן זיך? לאמיר נעמען בליטש אלע אין בעסמעדריש און גיסן איינער אויפן צווייטן. דעיס וואס ער האט געטוהן האט ער נישט פרייוועט מיר וויי געטוהן, ער האט אראפגעברענגט דעם גאנצן אמעריקען לאו סיסטעם און דעיס האב איך זייער שטארק ארויסגעשריבן, אינעם בריוו פארן דזשאדזש:, דו האסט אויך נאר א דזשאב ווייל ס'איז דא א לאו סיסטעם. ווען מ'נוצט ס'איז ווערד ווידזשעלענטי און ס'איז נישט דא קיין לאו סיסטעם ברויך מען נישט קיין דזשאדזש אויך נישט. מ'ברויך נישט קיין לויערס, מ'ברויך נישט קיין פאליס, מ'ברויך נישט קיין דזשוריס, מ'ברויך גארנישט. יעדער טאם הארי וועט דא גיין מיטן לעבן מיט בליטש אין די טאש. מ'וועט אפילו נישט קענען איינזעצן יענעם ווייל זעסטעך פאר בליטש טוט מען גארנישט. ס'איז נישט ווי א גאן וואס מ'געט דיר זיבן יאר פאר האבן א גאן. סאו ער האט אומגעברענגט דעם לאו סיסטעם פון אמעריקע און פון די גאנצע וועלט, און ער האט אומגעברענגט מענטשן וואס זיי נעמען זיך אן פארן אמת און פאר קעגן פעדעפיילס און פאר אלע זאכן, וואס יעדער מען אוו רייטשעסנעס סטענדס פאר, דעטס וואט הי דיד, ער וויל צוריק גיין אין די עיטין הונדרעדס אין טיף רוסלאנד אז יעדער האט געמוזט אונען א גאן און זיך וואטשן אויף זיין לעבן אדער גיין מיט מעסערס, סאו ער גייט נישט האבן זיין חיים טובים. ביז יעדער וועט אנהייבן צו פארשטיין נא דיס וואזענט די רייט וועי טו דו איט. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, פאריגע וואך האב איך גערעדט וועגן מסירה, איך האב מסביר געווען אז מסירה מיינט אז ס'איז געווען אזאלעכע דזשיפסיס, ציגאנערס, וואס זיי האבן איבערגעגעבן פאר די באהערדע, דער איד האט געלט, דער איז א ביזנעס מאן, און זיי האבן גע'מסר'ט, מוסר ממון ישראל, מ'רעדט נישט פון אויף הריגה רעדט מען אפילו נישט. אבער אפילו מוסר ממון ישראל. למעשה האב איך מסביר געוען אז דאס וואס מען רעדט פון מסירה רעדט מען ווען ער איז סתם א שטאט מסור דעמאלטס איז מורידין ולא מעלין און ס'איז די אלע הארבע עונשים. טאמער איז עס אבער ווען דו אליינס האסט געהאט שותפות מיט יענעם און עטס האטס צוזאמען געזינדיגט אדער. לאמיר זאגן דו ווילסט דיך פון עפעס אן אנדערע עבירה אפוואשן, גייסטו און דו געסט ארויס אנדערע מענטשן, אזוי ווי דער משה שטערן פון מאנסי האט געטון, און אזוי ווי אלע אנדערע טוען, דעמאלטס דאס איז נאכנישט אין גדר בכלל פון מסירה, דאס איז אזוי הארב סאך מער ווי מסירה, אז פון דעם רעדט מען נישט אינגאנצן ווען מען רעדט פון מורידין ולא מעלין, שטעלטס זיך פאר ווי הארב דאס איז. עניוועי, כ'האב ענק געוואלט זאגן, ס'איז געווען די וואך אין צייטונג א שיינעם באשרייבונג, וועגן מאניקע לעווינסקי. זי איז געווען דער וואס האט אראפגעברענגט דעם פרעזידענט, זי איז יעצט אלט פערציג יאר, און זי זאגט, זי האט זיך יעצט ערשט די ערשטע מאל געעפנט פארן פאבליק ווי פארביטערט איר לעבן איז, קיינער האט זי נישט געוואלט הייערן, קיינער טראסט איר נישט, זי איז אזוי ווי א פראסטעטוט אין די גאס. שרייבט זי אז זי האט יעדן געפרעגט וואס האב איך געטון ראנג, כ'האב דערציילט אז דער פרעזידענט האט געהאט מיט מיר צוטון ווען ער איז א מעריד מען, האט יעדער איר גענטפערט, העהעהע, דיך האט דער פרעזידענט גענומען פאר סעקס, און דו האסט עס געוואוסט, און דאס איז די סיסטעם וויאזוי ס'ארבעט פון קענעדי'ס צייט, אז די מיידלעך וואס זיי ברענגען די דאקומענטס זענען דארטן פאר זנות, סאו פארוואס גייסטו טשענדזשען דעם סיסטעם? האסט נישט געוואלט לעבן מיטן פרעזידענט? האסט געוואלט זיין א וואן מען וואמען? זאלסט האבן נאר איין מאן? געזונטערהייט, באט דעטס נאט א דזשאב פאר יו. א משל למה הדבר דומה האבן אסאך סייקייטריסטס געזאגט, משל למה הדבר דומה, דו גייסט אריין אין א ביזנעס פון פראסטעטושען, און נאכדעם אז איינער וואוינט מיט דיר זעצט מען אים איין ווייל ער האט געוואוינט, די פראסטעטוט מיידלעך גייען נישט איינזעצן קיינעם ווייל זיי ווייסן מארגן וועלן זיי נישט קענען קריגן א דזשאב, סאו דאס איז פונקטליך די זעלבע. ווי וואס כ'האב געטרייט מסביר צו זיין אז דו גייסט מיט יענעם זינדיגן, דו מאכסט מיט יענעם שווארצע געשעפטן און נאכדעם געסטו יענעם ארויס ווייל דו זאלסט דיך וואשן דיינע ביינער, אדער ווייל די גאווערמענט האלט אז דו ביסט א בעסערע קעטש מ'זאל פון דיר ארויסקוועטשן ווייל דער שותף זוכן זיי פאר אנדערע זאכן אויכעט, דעטס אלל דעדלי ראנג. לאידך גיסא, דער ציגעלמאן וואס ער איז געגאנגען זיצן פאר ספינקא דארף מען אויך וויסן. טאמער האט ער נישט געמאכט גארנישט ער איז נאר געווען אן ארבייטער און ער האט אפשר נישט געוויסט אויך נישט, האט ער געמעגט לכתחילה ארויסגעבן אלע קאנעקשאנס ער איז נישט מחויב צו גיין זיצן ווייל ער האט געהאט א ביליגן דזשאב. טאמער האט ער יא געוויסט און ער האט עס געטוהן סתם אזוי פאר גרויס געלט, דעמאלטס האט ער טאקע נישט געטארט רעדן, אבער דאס וואס ער האט נישט גערעדט מיינט נישט אז ער איז א היראו. ער איז א שותף אין די גניבה, פארטיג. עניוועי, איז פארוואס זאג איך עס? ווייל מען געט א קוק די אלע וואס זיי ווייקן איין די אלע חברה, למשל די נחמיה וועבערמאן'ס וויקטעם, יא, זי האט אויכעט דאון דע ליין א באמפי ראוד, ווייל ס'איז דא ביי מענטשן וואס זי איז א הירא, אבער ס'איז דא ביי מענטשן וואס זיי זענען ברוגז אויף איר. וויל איך זאגן פאר די מענטשן וואס זיי קוקן איר אן קרום, מאכן א גרויסן מיסטעיק ביקאוז איטס נאט סופאוזד טו בי דאן דעט וועי, ווייל ווען זי איף שי וואלד האוו פעל אין לאוו מיט נחמיה'ן און זי וואלט געזאגט איך קען נישט אויסהאלטן אן דיר און איך בעט דיך ברחמים איך וויל מיט דיר האבן אן אפעיר און נאכדעם גייט זי און זי מסר'ט אים איין דאס וואלט געווען פונקט ווי מאניקע לעווינסקי זי האט געוואלט האבן אן אפעיר מיטן פרעזידענט ווייל זי האט זיך געוואלט סעקיורן א גוטן דזשאב. שי וואס אנלי לייק סעווענטין און קען זיין מ'האט איר נישט געקענט געבן א דזשאב נאר צו זיין א פראסטעטוט. זי איז זיך מיישב געווען זי גייט יענעם צופיקסן באט דעטס דעדלי ראנג. באט די מיידל די וויקטעם פון נחמיה'ן זי האט מיט אים גארנישט געוואלט קיינמאל האבן פארקערט ער האט איר געטון אזאלעכע עינויים קשים וואס א נארמאלע מיידל וואלט עס נישט צוגעלאזט. און אלעס האט מען געטון ווייל סאטמאר האט געזאגט זיי נעמען זיי נישט אריין אין די סקול. און איר טאַטע, דער גרױסער בהמה, דער עלעפֿאַנט, דער מע דאַרף אָנטאָן װילדע אײזל-אױערן מיט לאַנגע הערנער, ער האָט געמײנט, אַז טאָמער זי װעט נישט גײן אין סאַטמאַר, װעט זי זײַן די שיקסע. ליטל דיד הי נאָו, די גרעסטע שיקסעס װאַקסן אױס אין סאַטמאַר. האַ? על-כּל-פּנים. סאָו, דאָס איז װאָס איך װיל זאָגן פֿאַר די אַלע װיטנעסעס און פֿאַר די אַלע װיקטימס װאָס זײ קומען פֿאָרױס, װען עטס לײענטס אַ פּרשה פֿון מאַניקע לעװינסקי, דאַרפֿט עטס װיסן, די סײַקיאַטרי, פוינט און די סייקאלאדזשיקעל פוינט אוו וויו צו קוקן אויף איר און פארוואס איר לעבן איז זייער מיזערעבל, איר לעבן איז מיזערעבל ביקאוס שי נו וואט שי וואס אין פאר, שי דיד איט און דען שי סקרוד הים, און יעצט זאגט זי אליינס די בלויע דרעס מיט די ספערם דארף מען פארברענען ס'זאל קיינמאל נישט בלייבן אויף די וועלט ביקאוס איט וואזענט דאן אן פארס, מ'האט איר נישט געצווינגען, די מיידלעך ביי אונז צווינגט מען, די בחורים צווינגט מען, די מיידל פון נחמיה שרייט. אז ער האט איר געברענט מיט א פלעשלייט, ער איז אריין מיט ביידע הענט און ער האט געוואלט זעהן וואס דארטן קען מען טרעפן, ס'דאך א חזיר געווען, און ער האט זי געפייניגט, וישכב עמה כדרכה ויענה שלא כדרכה, און דאס איז דעדלי ראנג, סאו איך וויל נאכאמאל געבן פאר די אלע קינדער חיזוק, אז זאלסט קומען פארוארד, דאונט ווארי עבאוט איט, עז לאנג עז איטס טרו, זאלסטו דיר קיינמאל נישט וואריען דאט אמאל. פיפל וואנט הייער יו, פיפל וואנט דיס, אן די קאנטרערי היינט געווינען מיר אונז די וועלט, די וועלט האלט היינט אז אונז זעמיר גערעכט, און ס'וועט קומען א צייט ווען מ'וועט נישט וועלן הייערן די חזירים, זיי כאפן עס נאכנישט, באט איטס טשעינדזשינג טיימס, ס'דא מענטשן היינט, און ס'דא א א די מינדעסטע רינען אויף איינעם, נא, איך וויל אים נישט הייערן, און עווענטשעלי וועמער אונז געווינען די מלחמה, ליסן, עווריטינג טעיקס טיים, די וועלט זאגט. א שפריכווארט, רוים האט מען נישט געבויעט אין איין טאג, ס'האט גענומען טויזענטער יאר עס צו בויען. יעצט וועל איך זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'קאלט מיך אפ א בחור און ער זאגט מיר אז ער האט געלערנט אין נייטרא אלס בחור, דארט האט מען געזאגט א שיעור צוויי שעה, און אין די צוויי שעה האסטו נישט געקענט ארויסגיין, אפילו דו האסט געדארפט קטנים אדער גדולים האסטו געמוזט איינהאלטן. ס'איז נאך דער אלטער אזיאטישער מערדערישער היטלער טעראר סיסטעם. דער בחור זאגט אז ער איז דעמעדזשד פאר לייף, ער דארף יעצט חתונה האבן ער קען נישט, ער קען נישט זוכן א שידוך, ער איז פיזיקעל און מענטעל דיסטרויד, ער האט זיך אייביג איינגעהאלטן און ס'איז נישט גוט. יעצט, ער זאגט ער האט מורא ארויפצוגיין אויף א באס ווייל ס'דויערט א האלבע שעה פון וויליאמסבורג אויף בארא פארק, אפשר וועט ער דארפן אינמיטן האבן קטנים אדער גדולים. ער איז שוין געגאנגען פאר טערעפי אפאר יאר און איט דאזענט העלפ הים. כ'האב געוואלט זאגן פאר אלע ישיבות, דער בחור פרעגט מיך וואס ער זאל טון, זאג איך וואס הייסט דו זאלסט טון? זאלסט גיין צו א רב און נעמען א היתר בית דין אז דו מעגסט גיין צו ערכאות און סוען פאר דעמעדזשעס, ווייל זיי וועלן זיך ארויסדרייען, זיי האבן נישט אהער מיט אהין, ס'איז דא א איד וואס האט געמאכט עפעס א דזשאב אין נייטרא, איז א קאנטרעקטער, און איז אראפגעפאלן א גאנצן שטאק, איז קודם האט מען אים צוגעזאגט דער אלטער מאשקאוויטש, דער דיין, דער יצחק, דער ערליכער, האט צוגעזאגט אז מ'וועט אים געבן יעדע וואך פינף הונדערט דאלער ער זאל ארויסגיין זאל נישט גיין מאכן א א קלעים אויף וואירקמענס קאמפענסעישן די סוף איז געווען ער איז ארויס און נאכדעם האבן זיי אים אויפגעהערט צו צאלן האב איך אים דעמאלטס געזאגט אויב זיי האבן דאס געטון מיט דיר גיי דערצייל זיי אלעס וואס דא איז געווען און נאכדעם האט מען צוריק געעפנט זיין קעיס און דו האסט צו טון מיט א קהילה האבן זיי נישט קיין מורא צו זאגן ליגנט ווייל זיי ווייסן דאך זיי זאגן דאך דאס אלעס גייט דאך פון רבונו של עולם דאס געלט די רבונו של עולם איז השם נתן והשם לקח, מען קען טון וואס מען וויל, און דאס איז זייער א מיאוסע זאך, ווייל קיינער האט נישט רחמנות, די אינגערמאן איז געווען א טאטע פון א שטוב מיט קינדער, היינט האט ער זיי שוין מסתמא רוב חתונה געמאכט, זיי שעמען זיך שוין, מען האט אריינגעגעבן רבי יצחק, רבי יצחק האט אונטערגעשריבן, דער מאשקאוויטש, פאטשקאוויטש, יא, דער וואס האט אונטערגעשריבן מיין חרם אויכעט, כ'האב אים אמאל געטראפן אין די גאס, כ'האב אים געזאגט איך געב עס אייך צוריק. מיט אן אדרבה איר זענט אין חרם איר וועט נישט ארויס קריכן פון דעם פלאנטער אריין גיין אין גיהנום אפילו איר'ט זיך דרייען אין כף הקלע זאגט ער ניין לאמיר זיך אראפ זעצן זאג איך ניין ניין איר טארט זיך נישט אראפ זעצן איך בין דאך אין חרם זיי גלייבן נישט אליינס אין וואס זיי זאגן עניוועי איז למעשה איך האב שוין געהערט נאך א קאמפלעינט אויף נאך א ישיבה נאר שוין לאנג צוריק אבער איך האב נישט געהערט אז איינער נעבעך פאר געווארן א קריפלד פאר לייף דאס הייסט אויך א קריפל ווען א מענטש וועט נישט קענען אנהאלטן א דזשאב ער קען אנהאלטן א דזשאב עס וועט זיין. א בית הכסא סמוך לשולחנו. און ס'איז אלעס אין די מיינד. ער זאגט ער דארף נישט ארויסגיין מער ווי א געווענטליכער מענטש אין א טאג. און בכלל, ס'איז דאך דא א הלכה מ'טאר זיך נישט איינהאלטן. האב איך שוין אמאל געזאגט ביי א שיעור אז מ'האלט זיך איין קען מען ווערן אן עקר. אז מ'האלט זיך איין קטנים. ס'איז דא צוויי חוטים וואס א מענטש האט אין די אמה. און איינס האט ער זרע וואס דאס קומט פונעם מח. און די אנדערע האט ער קטנים וואס דאס קומט פון די קידניס. די. דיקיקייט פון דעם הפסק פון די צוויי פייפס איז אזוי דין ווי א שאלעכץ פון א צוויבל, שוין געזען א שאלעכץ פון א צוויבל? אזוי דין איז עס, נישט די אויבערשטע קאווער צווישן איין לעיער און די צווייטע, ס'איז גארנישט, א שטיק דינע פלייש, ווען מ'האלט זיך איין קען מען צוקימען אז ס'זאל פלאצן, אז ס'פלאצט די פייפ. קודם כל קומט ארויס די זרע דורכן לאך פון ווי די וואסער, די מי רגלים, דארף ארויסקומען, פון ווי די קטנים קומט ארויס, און נאכדעם איז דא נאך א גרעסערע חורבן אז די מי רגלים גייט צוריק דורך די אמה ווי עס דארף אריינגיין די זרע. יעצט, דאס קען ברענגען אסאך באצילן ווייל מי רגלים האט דאך פול מיט באצילן, ס'קענען מאכן אינפעקטעד דעם גאנצן פייפ ביז צום מח, און אויסער דעם, ווען ער העט חתונה האבן העט ער זיין אויסגעמישט דיילודעט קטנים מיט מיט זרע, און ער קען איבערגעבן פאר זיין ווייב די אלע קראנקייטן פון די זרע און קען זיין ער העט נישט קענען האבן קיין קינדער. כ'האב געהאט מיט די בערך פערצן פופצן יאר צוריק איז געקומען צו מיר א בחור וואס האט געלערנט אין א ישיבה און ער האט אויך געהאט די זעלבע, מ'האט אים נישט ארויסגעלאזט קטנים און ס'האט אים געפלאצט, ער האט נישט געקענט צוקומען צו א קישוי אבר. בין איך געגאנגען מיט אים צו א דאקטער, ער האט מיך געבעטן איך זאל מיטגיין, האט זיך געשעמט צו דערציילן ער איז שוין געווען אפילו א חתן, בקיצור דער דאקטער האט געזאגט די פראבלעם איז נישט די קישוי אבר, די פראבלעם איז וויאזוי דו עסט זיין נאך די חתונה, די קישוי אבר קען איך דיר מאכן מיט א מעדיקעישן, אבער איך האב א פראבלעם, דו קענסט, יו קען, קענסט בלייבן אן עקר אויכעט אן קינדער. דער סוף איז געווען אז מען האט אים געדארפט געהעריג אפערירן, הי העד טו גאו טרו א געהעריגע סורדזשערי, און ער איז געווען א חתן. און מ'האט געמוזט דערציילן פאר די כלה, און זי האט געקענט באשטיין איינצוגיין, ווייל זי האט געטענה'ט, ליסטן, איך האב נישט געוואלט חתונה האבן נאר אן א פראבלעמס, אז ס'איז דא א פראבלעם וויל ווארק אן איט, עז לאנג עז די דאקטער האט געגעבן א קאמיטמענט אז זי וועט קענען האבן קינדער, עט ערשט וויסן נאך די אפערעישן, אבער נאך די אפערעישן האט ער געזאגט יא, זי קען האבן קינדער, און זי האט טאקע, כ'מיין זי האט א שטוב מיט קינדער, כ'ווייס אליין נישט וויפיל. בקיצור, דאס זענען די אלע זאכן. וואס מען דארף לערנען אין חדר און אין די ישיבה, ס'איז נישט דא קיין סיקרעטס אין דעם, און איך זאג אייביג אז יעדער מלמד דארף זאגן פאר די קינדער, הער אויס, ארויסצוגיין קטנים אדער גדולים זאלסטו אפילו נישט פרעגן די מלמד, דו האסט א רעכט דיך אויפצוהייבן און ארויסגיין שטילערהייט, מוז נישט די גאנצע קלאס ווערן געשטערט, רבי איך קען ארויסגיין קטנים, רבי, נישט וויכטיג, נאר וואס. ווען דו גייסט ארויס זאלסטו ארויפשטעלן א צעטל אויפן רבי'נס טיש ביסט ארויסגעגאנגען טען פארטי פייוו, אין יעדע חדר איז דא א זייגער, און מען זאל זען ווען דו ביסט צוריקגעקומען, ווייל דער רבי קען נישט האלטן חשבון ווען מען איז ארויס, און דאס קינד וועט גראד זאגן איך בין א גאנצע צוויי מינוט נישט דא געווען. אבער דאס נישט לאזן ארויסגיין א קינד דאס איז רציחה. סא עניוועי לאמיר יעצט צוריקקומען דא, עס איז דא דא יעצט איינער. פרעגט ער מיך צי ער מעג סו'ען נייטרא ישיבה? זאג איך איך וועל דיר זאגן דעם אמת איך קען דיר נישט ענטפערן אויף דעם, נארמאל דארפסטו גיין צו א דין תורה, און א טאמער דו זעהסט אז זיי פאפן דיך אויס אזוי ווי זיי האבן אויסגעפאפט דעמאלטס דער וואס איז אראפגעפאלן א שטאק דארטן אויף ראדני סטריט, דעמאלטס וועט מען זעהן וואס מען טוט ווייטער, אבער נארמאל ביסטו מחיוב צו גיין צו א דין תורה, און די דין תורה דארף דיר זאגן אז אדער זיי האבן מורא אנצונעמען נייטרא ווייל ס'איז א גבר אלים, אדער אז די זעהן זענען פסק'ענען פאלש קען מען היינט אפילו מ'האט אונטערגעשריבן ארביטרעישן אז דו קענסט איבערווייזן אז זיי זענען געווען משוחד און זיי האבן פאלש געפסק'נט העט דיך די גאווערמענט באפרייען קענסט זיין זיכער אויף דעם דארפסט אויף דעם נישט קיין מורא האבן די גאווערמענט וועט דיך באפרייען פון דעם ליגעל אבליגעישן אים צו רופן דעמאלטס אין קאורט אבער למעשה וויאזוי ס'איז יעצט דארפסטו גיין צו א דין תורה. און נאכדעם האב איך אים געזאגט, איך האב דאך א שיטה אז מען דארף בכלל נישט גיין צו דין תורה, האסט א קראנקייט, דו קענסט איבערווייזן ס'האט דיך געקאסט אזויפיל און אזויפיל טויזענטערס דיך צו היילן און דו ביסט נישט געהיילט, איז דארפסטו נעמען א גוטן ביזנעסמאן מיט א גוטן לויער און מען זאל זיך אראפזעצן און מאכן אן ארביטרעישן. זיי וועלן זיכער מוזן וועלן איינגיין, ווייל היינט האט מען נישט קיין מורא צו רופן קיינעם צו דין תורה. סאו עניוועי האט מיר זייער געדאנקט און פארטיג, אבער למעשה פון יעדע זאך וואס איך באקום א פראבלעם, טאמער ס'איז אינטערעסאנט צו רעדן, האב איך ליב צו רעדן דערפון ווייל עס קען העלפן אז אנדערע זאלן נישט דארפן דורכגיין דעם פראבלעם, ס'האט גענומען א קינד וואס איז געקומען לערנען גמרא תוספות, ס'האט אים ממש געמאכט א קריפל פאר לייף, און ווער ווייסט וויאזוי ער וועט נאך ענדיגן זיין לעבן, ער איז נאכנישט פיניש, און זייער אסאך מאל אז מען האלט זיך צוריק טוט מען דעמעדזשן די קידניס, היינט איז דא דייאליסעס אבער ס'איז זייער א שווערע פראצעדור דורכצוגיין, און א יונגער מענטש זאל זיך דארפן גיין אויף דייאליסעס, ס'האט עמיצן האבן אזא חבר. זאל אים וועלן געבן א קידני, קודם דארף ער דורכגיין א מעידזשער סוירדזשערי, און אויך דארף ער טרעפן א חבר וואס האט די זעלבע טייפ בלאד און אים וועלן געבן א קידני, און נאכדעם איז דא אסאך מאל וואס ס'פעילט נאכדעם, דאזענט מין אז מ'האט געטוישט די קידני שוין געטוישט אלעס, די קידני פער סעי ארבעט, אבער ס'דא פייפס צו די קידני, נאך די קידני, און דא און דארט. סא דאס זענען אלעס זאכן וואס מען דארף נעמען אין קאנסידערעישן. דארף וויסן איין זאך, דער רבי זאל נישט שפילן היטלער, און דער בחור'ל זאל נישט זיין דער פאנטשינג בעג. מיין ס'דאך דא סוירטן זאכן וואס דער בחור'ל איז דאך גערעכט? איז דען יעדעס מאל דער בחור א שלעכטער צו א שלאק? ס'איז דא וואוילע בחורים אויך. סא לאמיר מאכן סיסטעמס מ'זאל נישט הרג'נען די יוגנט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז געווען אן אקציע פון די מקווה יו עס עי יעצט. אונז האמער א פראבלעם אז אונז זעמער נישט קאנסיסטענט. קאנסיסטענט מיינט אזוי, איינמאל זאג איך מען טאר נישט דאס, מארגן זאג איך מען מעג דאס יא. ווען איך האב געעפנט מיין האטליין, כ'האב געוואלט לערנען דעם עולם אביסל עניני יראת שמים, א זאך וואס קיינער האט נישט גערעדט פון, האבן זיי געטענה'ט מען לערנט אויס די יונגע קינדער. זיי האבן געמאכט א ריזיגן פאנדרעיזינג פאר מקווה יו עס עי, האט ער ארויסגעשטעלט צעטלעך איבעראל אז לכבוד דעם וואס מען מאכט מקווה יו עס עי א פאנד אקציע עט זיין די מקווה'ס אפן אן א געלט. וועלעכע מקווה'ס? די פרויען מקווה'ס, ווייל דו מאכסט יעצט די אקציע ביינאכט, איז דאך עס די פרויען מקווה'ס, און אלע קינדער האבן גערעדט דערפון. כ'וויל פארשטיין איין זאך, אז איך האב געמאכט א האטליין האט מען געשריגן ס'איז מנוולות ווייל איך רעד פון פרויען גיין אין מקווה. סאו וועיט א מינוט, וואס האט עטץ יעצט געטוהן אנדערש? יעצט לאמיר גיין ווייטער נאך אביסל. דער אמת איז, איך האב געהאט אמאל א שאלה, כ'האב געדארפט פאר ספעין, א געלט פאר א מקווה. בין איך געקומען אהער, איך האב געוואלט באצאלן פאר אברהם פרידמאן, דעם אפגעפליקטע בהמה האב איך אים געוואלט באצאלן געלט פאר אן עד, מען זאל שיקן געלט, הייבט ער אן צו שרייען אויף מיר דו קענסט דאס נישט טון, ווייל אמת יענע אידן האבן נישט קיין מקווה אבער דארט זענען זיי מולטי מיליאנערן, און דא זענען וועלפעיר ריסיפיענטס וואס מען שלאגט זיך און מען גנב'עט אביסל געלט פון די גאווערמענט זיי קענען דורכגיין דעם טאג, גייסטו צונעמען פון זיי זייער געלט? האב איך געזאגט הער אויס, איך וועל פרעגן א שאלה א רב, בין איך געגאנגען פרעגן ר' חזקל ראטה, האט ר' חזקל געזאגט אז ס'איז נישט דא נאך אזא ארעמאן ווי א איד וואס ער האט נישט קיין פרויען מקווה, זיי זענען אסאך ארעמער פון אונז, און מען זאל עס יא אריינשטעלן, איך האב ברוך השם זוכה געווען, איך האב געבויעט דארטן א מקווה. על כל פנים, איך וויל זאגן פארן עולם, אונז הייסט מיר די, ווי מען זאגט, די צוריקגעבליבענע ברידער וואס מ'האמיר זיך נאך נאך די מלחמה נישט געקענט צוזאמשטעלן. אונז זעמער געווען ביזי מיט אזאלעכע משוגעים ווי יצחק שטערן מיט דעם הערשל קלאר, מיט ביידע משוגעים זענען געווען ביזי אזוי ווי אין דער אלטער היים די ראשי קהילות אבער אין די ארעמע ירושלים ווי מ'איז אנגעקומען אויף אביסל געלט פון חוץ לארץ האבן די ראשי קהילות גערודפ'ט און קאנטראלירט דעם עולם זענען זיי געווען ביזי אז מ'זאל מיט אונז אויך טון די זעלבע און דאס האב איך ברוך השם אויפגעהערט אונז גיימער עס נישט טון פארוואס? ווייל ווען זיי וואלטן געווען ערליך וואלט איך געקענט באשטיין. דער רבים איז ערליך אינאיינעם איז גוט, אבער דאס איז דאך געווען א פאלשע וועלט, זיי האבן מזנה געווען און געטון כל דבר אסור און געכאפט געלט פונעם פעדעפייל, שוין, בקיצור מען האט דאס ברוך השם אפגעשטעלט, ס'עקזיסטירט נישט היינט, ברוך השם. יעצט, אונז הייסט מען דער ברודער, דער. ארעמער ברודער וואס האט זיך נישט צוזאמגעשטעלט נאך, קוק אהער וואס טוט זיך אין גאנץ אמעריקע, קענסט קוקן ווי דו ווילסט, למשל אין באלטימאר, אין באלטימאר זענען אלע געלערנטע, אלע ארבעטן פאר די גאווערמענט, די פענשען פראגרעמס, און אין אנדערע פלעצער, איבעראל האסטו פראפעשענעלס, היילי פראפעשענעלס, האסט לויערס, דאקטוירים, ס'א נחת היינט אריינצוקומען. אין א שפיטאל, נישט נאר אין מיימאנעדיס, אין עני שפיטאל פול מיט דאקטוירים, ס'דא אין דעם טשארלס היינס אפיס עי די עי, ס'דא צענליגע עי די עי'ס מיט קאפלעך. דער וואס האט מיך פארפירט, דער פארקאש וואס האט אנגענומען א דיעל אן מיי ביהעף, ער טענה'ט ער קען גארנישט טון, אבער לאמיר זאגן אז ס'איז אמת, איך האלט ס'איז א ליגנט, באט לאמיר זאגן אז ס'איז אמת, על כל פנים איז ער א פראפעשענעל, א יאנג פראפעשענעל, אונז זעמיר געבליבן די שלעפערס, סאו וואס איז געבליבן? מ'גייט יעצט נעמען געלט פון די שלעפערס און מ'גייט. מאכן אז אונז גיימער בויען מקווה'ס פאר די רייכסטע פלעצער, איך האב דארטן געזעהן די אלע פלעצער, איך פאר דאך ארום אויף אלע פלעצער אין אמעריקע, איינע פון די פלעצער וואס זיי האבן געהאט אז זיי האבן געבויעט אין קאליפארניע איז א שטאט וואס די ביליגסטע הויז וואס א איד וואוינט איז דריי פיר מיליאן דאלער, אין סענטא בארבערא, אזוי ווייטער איבעראל ווי זיי בויען רייכע פלעצער. זיי גייען פון אונז שלעפן געלט אז אונז זאמער דארט בויען, גיי איך האב עס שוין געזאגט אין א פריעריגן האטליין גיי אראפ אהין, זעץ דיך אראפ און הייב אן צו פאמפן געלט ביי די גבירים, לאז ארויס דעם ארעמען ווילימסבורג, און נאכדעם וויל איך פרעגן נאך א זאך, דער ארעמער ווילימסבורג איז דאך אמת'דיג ארעם, ס'דא אינגעלייט וואס האבן נישט די אכצן דאלער פאר די מקווה, איך ווייס זיי קומען צו מיר אסאך מאל, ווען כ'האב געבויעט מיט צען יאר צוריק האב איך איבערגעבויעט די מקווה אין די איסט סייד האב איך געזאגט רבותי ס'האלט אויס לויט אונזערע שיטות און יעדער קען עס נוצן, ס'איז צו וויינען וויפיל מענטשן זענען געקומען דארט אין מקווה? דעמאלטס איז פונקט געווען ווען מ'האט געבויעט די טרעינס איז די באסעס געווען אומזינסט, איז געווען ממש א שרעק וויפיל פרויען זענען געקומען, מ'עסט דאך אונז אויף מיטן רענט און מיטן כשר'ן עסן, און ס'איז דא וואס האבן נישט קיין געלט, צו מיר איז שוין געקומען עטליכע מאל יונגעלייט מיין ווייב איז שוין נישט געווען פיר חדשים פינף חדשים אין מקווה, וואס פאר א גוט יאר זאל זיין ביי אונז א טורנסטייל אויף א מקווה, מ'רעדט נישט ביי די מענער, די מענער דארף מען צושפארן אינגאנצן. דארף אריינלייגן דארטן אן אטאמישע באמבע נישט איך, די גאווערמענט און עס צעפליקן, און למעשה אבער די פרוי מקווה'ס דארף מען לאזן אפן, הרב דוד פיינשטיין די זון פון ר' משה פיינשטיין פירט די מקווה אין מאנהעטן, ער האט מיך גענומען איך זאל עס איבערפיקסן, פרעג איך אים נו וואס איז מיט די רעוועניו פון ווי קומט אריין רווחים, זאגט ער א מקווה פארלירט געלט, איך גיי צו סוף יאר עס האט מיך געקאסט אזוינפיל און אזוינפיל הונדערטער טויזענטער אויסצוהאלטן די מקווה, אזוינפיל און אזוינפיל. איז אריינגעקומען פון דאנעישאנס און ער גייט צו אפאר גבירים זאלן עס אויסצאלן. א פרוי זאל דארפן באצאלן געלט פאר א מקווה? זי'ט נישט גיין אין מקווה, עס איז שוין מער נישט די דור וואס א פרוי אז זי האט נישט קיין געלט צו מקווה זי'ט זיך מעגן זיין און זי'ט נישט וואוינען מיט איר מאן א נעכטיגן טאג זי'ט נעמען א גוטן שאוער אינדערהיים, זי צאלט צוויי אהאלב טויזנט דאלער רענט פלאס וואס מען גנב'עט נאך פון סעקשאן עיט אויף איר נאמען, און זי'ט נעמען א שאוער, און זי'ט נעמען פערפיום, און זי'ט זיך אנשמירן, און זי'ט גיין מיטן מאן. נאנאנאנא רבותי מ'קען היינט נישט צווינגען און ארויפפארסן אויף כלל ישראל, ווייל איך טענה נאך א זאך, דאס וואס די פליישן זענען אזא חילוק צווישן פינף זעקס דאלער א פונט פון די פון די טרייפענע, כ'רעד נישט פון OU, פון די טרייפענע. דער עולם העט עס אנהייבן צו עסן טרייפות, דער עולם קעירט היינט נישט, ברוך מרדכי לעבאוויטש ווען ער האט ארויסגענומען דעם בחור, און ער, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען יעצט פונעם וויקטעם, און ער פלעגט אים געבן ביי לאנטש און ער האט געטענה'ט נעמסט מיך ארויס פאר לאנטש, שטופסט מיר אריין פון אונטן, ס'טוט מיר וויי, כ'פארליר דאך אבער דעם לאנטש פון די ישיבה אויכעט, זאגט ער דאס איז נישט קיין פראבלעם, ער האט אים אריינגעטראגן מעקדאנעלדס און געקויפט א מעקדאנעלדס סענדוויטש ווייל ס'איז ביליגער, און נאכדעם האט ער אים געשיקט צוריק אין חדר. דער בחור די ערשטע פאר מאל האט אים געפרעגט ברוך מרדכי מען מעג עסן נבילות און טרייפות חזיר פלייש? זאגט ער מען מעג היינט אלעס, דאס האט ברוך מרדכי געזאגט און ס'איז פארשריבן ביים דעטעקטיוו אין די פאלדער, דער דעטעקטיוו האט עס מיר נאכגעזאגט. איר ווייסט וואסערע א חזיר דער איז געווען און וואסערע א רשע דער איז געווען? דער לאזט זיך דאך אפילו נישט זאגן. בקיצור. די אידישע טאכטער ליידער העט נישט צאלן מער געלט. שוין אסאך יארן קוק איך נאך אין די קאנטרי אין וואלמארט וואס די אינגעלייט קויפן. דער עולם קויפט על השם ועל משיחו. פרעג אמאל א אינגערמאן האסט באקוקט צו ס'האט כאטש א הכשר? זאגט ער הו קעירס? ס'קאסט טוירטי ניין סענטס ווערסעס א דאלער פיפטי. דו פארשטייסט? סאו אונז וואלט מען געדארפט האבן אז אלע אונזערע מקוואות זאלן זיין. אן א געלט. אלע רוסישע מקוואות וואס איך האב געבויעט האב איך געשאפט יארן געלט. וויאזוי האבן זיך עסטעבלישט די קהילות? היינט זענען זיי זייער רייך. איך האב זיי פארשאפט געלט ס'זאל נישט קאסטן, א פרוי זאל נישט דארפן צאלן געלט צו גיין אין מקווה.
כ'בין אמאל געווען אין ארץ ישראל מיט א יונגערמאן וואס האט נישט געהאט קיין קינדער, בין איך אריין צו ר' שאול לעווי, כ'האב אים געפרעגט, ס'איז דא א פראבלעם מיט די מקוואות אז פרויען האבן נישט קיין געלט? איז דא איז דא א יונגערמאן, ער איז מסכים צו געבן פופציג טויזנט דאלער. אז מען זאל קיינמאל נישט נעמען קיין געלט פון א פרוי אין די מקווה אין יענע און יענע געגנט, כ'גיי נישט אויף אלע מקווה'ס, אין יענע און יענע געגנט, און דאס איז געווען זיין בעיבי, אין די סוף איז ער געהאלפן געווארן האט היינט דריי אדער פיר קינדער. דעיס דארפט עטץ וויסן, כ'שריי די גאנצע צייט, אין אמעריקע געט מען נישט קיין צדקה, נאר די עשירים באקומען אלעס, מען געט פאר עשירים, אין אמעריקע טוט מען נישט קיין גמילות חסדים, ס'איז אלעס בלאף, מוישעלע גליק עפענט זיך א גמילת חסדים צו באגנבענען די וועלט, און די זעלבע אויך מיט מקווה'ס, עטס גייטס יעצט בויען מקווה'ס איבער די גאנצע אמעריקע, פארוואס זאל מען נישט עפענען ביי אונז זעמער די ארעמסטע טאקע ממש די ארעמסטע פון כלל ישראל, מיר האבן נישט א נארמאלן יונגערמאן וואס ער קען זאגן אז ער מאכט א געהעריגע פרנסה וויפיל ער דארף האבן, ס'דא היינט ביי אונז א יונגערמאן וואס ער מאכט אן די בוקס צווישן הונדערט פופציג ביז צוויי הונדערט טויזענט דאלער, נישטא קיין פינף פראצענט, און די אלע, די וועידזש איז א וועידזש וואס יעדער אינגערמאן דארף היינט האבן צו לעבן, ספעשעלי אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק ווי די רענטס זענען אזוי הויך און אין פלעטבוש, סאו טוט מען פארן רבונו של עולם א געוואלדיגע טובה אז מען בויעט און דארטן און דא און אהער און אהין. און נאכדעם וויל איך ענק פארציילן נאך א זאך. א מעשה, כ'נעם זעקס דיסקלעימערס. לעיזער קעסטנבוים האט זיך געוואלט אריינדרייען אין סאטמאר צו זיין ראשעקאל. ער געווען גוט מיטן ברך, אבער משה, אבי אבות המוסרים, האט אים נישט ליב געהאט. ויהי היום איז ער געגאנגען ער האט געקויפט א מינק קאוט פאר פעסל לאה. דאס איז דעם רעבנס רעבעצן געווען. ער האט געקויפט א מינק קאוט אז דזשאן גאטי'ס פרוי האט זיך געשעימט פאר איר מינק קאוט פאר די רעבעצן. בקיצור, און ס'געווען פאליטיק, יא נעמען לעיזערן צו זיין ראשעקאל, נישט, עניוועי. מ'איז געגאנגען מ'האט געדינגען דעמאלטס פנחס מיילעכן ער זאל נאכפארן פאר לעזער קעסטענבוים, און פֿיר און צוואַנציק שעה האט ער אים געכאפט ערגעץ אין סטארלעט סיטי לעבן דעם עירפארט, אז דארטן האט ער געהאט א זוינע אין א האטעל, דעמאלטס איז יעדער האט גערעדט שטילערהייט מען קען אים נישט נעמען, דער ברך משה האט אים גענומען דעם מינק קאוט און געזאגט קענסטו צוריק נעמען דעם מינק קאוט. אדער קענסט עס איבערלאזן אבער דו קענסט אין סאטמאר גארנישט ווערן. שוין, דאס איז די היסטארי פון סטארלעט סיטי. יעצט האט לעיזער געגעבן געלט צו בויען סטארלעט סיטי. דאס איז געבויעט פאר זיינע זונות אז זאלן קענען קומען די זונות, די פניות, און זאלן קענען זיך קומען דארטן טובל'ן. איך האב געפרעגט ביי א פריעריגן שיעור, איינער געבט אבאכט וואס טוט זיך וועגן דעם ענין פון פניות? קיינער געבט נישט אבאכט. זיי לאזן איבער, ווייס איך וועלכן רב זיי לאזן עפעס איבער? און וואס איז מיט גיורת'ן וואס מען טובל'ט אן א בית דין? איך ווייס ער הייסט יעקב וויינריב צו וויאזוי? א פלא ווי ער קומט אריין דא אין דעם געשעפט? ער איז אינגאנצן נישט קיין אונזעריגער, כ'מיין ער איז א פון די וועסט סייד צו פון ווי? ער זעצט זיך אראפ מיט לעזער'ן ביי איין טיש, דער לעזער איז די סקאם אוו די ערד. ווי קומסטו אריין דא? נארוואס, די איינציגע אמת'דיגע טענה פארוואס איך האלט אז ער איז אריינגעקומען איז, ווייל איך האלט אז ער איז נישט מער ווערד ווי לעזער. ווייל זיי זענען געגאנגען די וויינריבס האבן געבויעט א ריזיגן משונה'דיגן בילדינג פאר נאוונאמינסקער רב. נאוונאמינסקער רב איז דאך די גרעסטע שייגעץ אין שטאט. ער האלט דאך אז מ'זאל גיין צו די רבנים און נישט צו די פאליס. ער באהאלט. סעקשועל אביוז פאר טשילדרען, און ער איז דער גאנצער פירער פון אגודת ישראל, און אגודה זאגט מען זאל גיין צו די רבנים, סא זעהט אויס אז מיין רב איז גארנישט מער ווערד ווי לעיזער קעסטנבוים, ממילא לא בחינם הלך הזרזיר אצל העורב מפני שהוא מינו. ס'א שרעק וואס איז געווארן פון כלל ישראל, מען גייט קומען אויף ווילימסבורג ווייל ס'איז דא איין ביליאנער לעיזער קעסטנבוים, און ער וויל אויסהאלטן די מקווה פאר זיינע זונות, נעמט ער פון אונז ארויס געלט אונז זאל מיר באצאלן פאר זיינע זונות מקווה'ס? עס איז עס זאל מען באצאלן די זנות געלט אויך? ס'איז דיסגרעיס, יעדער מאכט זיך א ועד, אן ארגענעזעישן, מען זעצט אפאר רבנים, מען געט זיי אפאר טאלער, און נאכדעם ווערט עס הפקר. די אלע מקווה'ס דארפן א גרויסע ישועה ביי זעהן בכלל צו זענען כשר, און זיי זענען אזוי נישט געלערנט, ס'איז דא דארט איינער וואס איז אויף די ועד, מען זעהט אים אויפן פיקטשער, מרדכי יאסל פערל, ער האט געגעבן הונדערט טויזענט דאלער פאר די מקווה פאר די זאליס אין קעמפ. נישט יעצט, נאך יארן צוריק. די חברה האבן נישט געזאגט וויאזוי עס צו פירן, מען געלאזט דאס וואסער אויפן ווינטער, עס האט געקראכט, נעקסטן יאר איז עס גארנישט ווערט געווען, עס האט אנגעהויבן צו ליעקן, מען האט געזאגט אה עס וועט שוין זיין גוט, א גביר האט געגעבן געלט, מען טאר אים נישט פארשעמען. ס'איז נישט דא נישט קיין רבנישע קערפערשאפט, ס'איז נישט דא נישט קיין ארקיטעקט און ענדזשינירינג קערפערשאפט, ס'האט גארנישט, איך האב אמאל געזען ווי מ'גיסט א מקווה אן קיינעם, און איך האב אמאל געפרעגט ווער ס'איז דער רב, זאגט מען ס'דא איינער וואס איז א גוטער, ער קען גוט גיסן מקווה'ס, סאו פון דעם האב איך גארנישט. סאו יעצט לאמיר צוריקקומען דא צו אונז, אונז האמער אפאר גרויסע מקווה'ס, ווער האט עס געבויעט? מענדעלע חזיר, וויפיל איך טראסט אים פאר א מקווה, וויפיל איך טראסט אים צו זיין אין אמסטערדאם מיט די זונות אין די וויטרינעס, ער האט עס אפגעבויעט, נאכדעם האט ער אריינגעלייגט עפעס א גלאז, האב איך געהערט איך האב פארפירט איך האב אים האט ארויס גענומען איך וויל וויסן פון וואנעט ווייס איך איך קען אים טראסטן אנצופילן א מקווה מיט מי גשמים פון וואנעט ווייס איך ס'איז געווארן געמאכט כשר געמאכט א נייע זאך מקווה'ס איז א זאך וואס ס'טאטשט יעדן און מקווה'ס איז א זאך וואס מ'קען גאר גרויס געלט קאשען האבן זיי זיך אריינגעלאזט אין מקווה'ס אן א רבנישן קערפערשאפט. און צוריק קומען דא צו אונז, יעדעס יונגל און יעדעס בחור'ל דארף וויסן אז פרויען האבן א מקווה, און ס'איז אפן ביינאכט. איך געדענק דעם צעהלימער רב האט מען משוגע געמאכט ווייל ס'איז געשטאנען אין ראדני סטריט דארט אויבן פרויען מקווה ער זאל עס אראפקראצן, טשי! משמרת הצניעות די צודרייטע משוגעים, טאמי ווייזער'ס זון ער פירט משמרת הצניעות דא, אזאלכע משוגעים ווי ער. סא מען האט זיך געמוזט אראפ שניידן דעם טאוועל מקווה, פרויען מקווה'ס, מען האט געלאזט נאר די ווארט מקווה, שפעטער איז די מקווה האט זיך צוגעשפארט, אז ס'איז געווען אויף א שטאק, ס'איז געווען שוין שוואך, מען האט געדארפט האבן אסאך געלט אריינצולייגן, ס'איז נישט געווען אנגענעם פרויען זאלן גיין אין די זעלבע גאס ווי מענער גייען דאווענען מנחה מעריב, האט זיך צוגעשפארט און פארטיג. אבער די די גאנצע זאך אז מען האט יעצט געמאכט אזא האמפע טראמפע, און מען האט געלאזט וועגן דעם די מקווה'ס אפן, איטס ווערי נאט נייס. אבער נחום ראזנבערג האט ער ברענגט אונטער כלל ישראל ער האט א האטליין וואס דאס גייט אונטער ברענגען כלל ישראל ס'איז אזא פאליטיקעל ארגענעזעישען אזוי ווי בונה עולם ומחריבם און וואנס אפאן עי טיים באם אינגעלייט מאכן ווילן מאכן פרנסה דרייען זי איבער די גאנצע שטאט און דאס איז עס און פארטיג און די רבנים פאלן א קרבן פאר די פאר גבירים וועלכער רב וועט זאגן פאר לייזער קעסטנבוים א ווארט ער קומט דאך אן צו לייזערן פאר א טשעק פאר פסח פאר ראש השנה און פאר ער מאכט חתונה, סאו ממילא פארט עס, פארט עס גוט, פארט עס נישט גוט, קודם כל פארט עס. און דער אמת איז, די זעלבע איז מיט די אנדערע צוויי מקווה ארגענעזעישאנס וואס ס'איז דא, איינס פאר איסטערן יוראפ און איינס פאר יוראפ אליינס, די פירערס זענען נישט אונזערע סארט רבנים, איך פלעג מיך מיט זיי ארום רייסן אייביג וועגן פארשידענע מקווה'ס, איך האב געהאט אנדערע אישוס מיט זיי, ס'איז געווען דער חזר פון בעלז. וואס איך האב אים שוין געזאגט אפאר מאל זיין נאמען אויפן האטליין, וואס ער איז געווען איינער פון די רבנים ביי זיי, שפעטער האבן זיי אים ארויסגעווארפן, בקיצור, ס'איז גוטע נייעס ליידער, נעבעך, ס'איז שוין נישט דא קיין כשר'ע מקווה'ס אויך נישט, אין אלעם לייגט מען אריין געלט, און אלעס מאכט מען אומגליקליך, און בכלל, מען גייט און מען בויעט אויף אזאלכע פלעצער, וואס די אלע פלעצער למעשה זענען דא מולטי מיליאנערן. מ'דארף עס פון די לאקעל קהילות ארויסנעמען די געלט, אזוי ווי ליבאוויטש טוט, ליבאוויטש זיצט און זיי שטעלן זיך אראפ אויף א פלאץ, זיי קריגן א וואן וועי טיקעט, און זיי מוזן דארט שאפן אלעס, און זענען גאנץ פיין מצליח. ליבאוויטש האט ארויסגענומען פון באבובער רב, באבובער רב איז געווען אין פאלם ספרינגס און ער האט געזען ס'נישט דא קיין מקווה, האט זיך באבובער רב אויפגעשטעלט און ער האט געזאגט רבותי מ'דאווענט נישט ביז מ'וועט מאכן א מקווה, דאס האט שלמה ליבאוויטש, און ער האט ארויסגעשלעפט דאס גאנצע געלט. פון אידן גבירים וואס זענען געקומען דארטן, וואס זיי האבן דארטן קאופס פאר א מיליאן און צוויי, און פארטיג, און ער האט עס געגעבן פאר דעם ליבאוויטשער. דער גאדינגער וואס האט צוטון מיט די זילבער, האט געגעבן א מיליאן דאלער פאר ליבאוויטש, פארן ליבאוויטשער שליח ברוך אויבערלענדער, ער זאל בויען א מקווה אין אונגערן, עס האט געקאסט א מיליאן דאלער. און דערנאך ער האט געגעבן אין רוסלאנד אויך, עס איז זייער שיין פון אים, דאס איז א מורא'דיגע סיסטעם, א איד א גביר, ער לאזט זיך קאסטן. אבער מען קומט דא מען נעמט פון אונזערע וועלפעיר ריסיפיענטס אפאר טאלער פאר סענטא בארבערא קאליפארניע, סענטא בארבערא קאסט די ביליגסטע הויז וואס א איד וואוינט טרי מיליאן דאלערס, נישט דא ביליגערס, אויסער די אלטע וואס זיי וואוינען נאך פון פאר ווען ס'איז געווען זייער ביליג, גייען זיי טוהן א טובה און זיי נעמען צו פון אונזער וועלפעיר געלט און זיי גייען עס דארטן געבן, נא דעטס נאט די וועי טו דא איט, ווען די ליבאוויטשער רבי וואלט פון קראונהייטס געוואלט אויפבויען די אלע בית חבד'ס וואלט ער געהאט געהאלטן היינט ביים דריטן בית חבד, ער האלט ביי אפאר טויזנט בית חבד'ס ווייל ער געזאגט אזוי, די לאקעל עריע דארף א בית מדרש, גייטס אהין, ס'איז איבעראל דא גבירים, די יונייטעד דזשואיש אפיעל מיט די איזריעל באנדס מאכן געלט פון יעדע שטאט, כאפטס די קאנעקשאנס, לעקטס ענק צו די פאליטישאנס, און עטס וועט זיין פארטיג, יו וואונט ניד עני דיים פראם קראון הייטס, און אזוי טוט מען. נעם די מענטשן זאלן ארום פארן לעיזער קעסטמאן מיט אלע זאלן נעמען די מענטשן און זאגן איך געב ענק מעטשינג פאנדס, איך געב ענק א סערטען אמאונט צושטייער, אבער נעמען און שיקן די אונזערע ארעמע געלטער דארטן וועסטו אין ערגעץ נישט אנקומען, יו נאט גאנע געט עני פלעיס, איי מ'זעהט זיי בויען הונדערטער מקוואות, איך זאג ענק דעם אמת, ס'איז דא פלעצער ווי זיי געבן אפאר טאלער ס'זאל הייסן אויף זייער נאמען, און ס'איז דא פלעצער וואס זיי בויען אריבער די וועידינג רום און די מקווה רירן זיי נישט אן ווייל ס'איז צו עקספענסיוו. עניוועי, לאמיר עס יעצט לאזן ביי דעם. אונז לעבן נישט אין קאנסיסטענט. נחום ראזענבערג טאר נישט רעדן פון א פרוי מקווה, אז אידישע טעכטער גייען נישט אין מקווה, מען לייגט אים אין חרם. און זיי, ווען ס'קומט צו פאנדרעיזינג מעג מען אלעס. דויטשלאנד איבעראל, געלט איבעראל. די זעלבע האב איך געטענה'ט דעמאלטס ביי בוני עולם און מחריב האט מען געמאכט פיקטשערס פון שיינע בעיביס, קודם כל ס'איז זייער נישט גוט אז דו מאכסט פיקטשערס פון שיינע בעיביס ווייל אונז האבן דא זייער אסאך חזירים און פעדעפיילס אין שטאט, סאו דו מאכסט פיקטשערס פון שיינע בעיביס רייצסטו זיי אן. און נאכדעם יעדעס קינד האט געפרעגט דעם טאטן טאטי וואס איז דאס דרייצן בעיביס הענגען ארום וואס איז דאס? און וואס האט דער טאטע אים געדארפט זאגן? ער האט געדארפט זאגן אז מ'דארף היינט נישט האבן קיין פרוי צו האבן קינדער. מען קען אין א לאבעראטארי נעמען זאמען פונעם מאן און עס איינפלאנצן אין אן אינקיובעיטאר און מען האט געבוירן בעיביס. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך הער זאגן אז די יורשים פון ר' געצל בערגער האבן זיך שוין פארגליכן, די אייניקלעך, מען האט שוין געמאכט שלום. איך טענה דאך דא די זעלבע זאך. עס איז געווען א מלחמה סאדיגער מיט צאנז, עס איז געווען געוואלדיגע מלחמות, מען האט געקענט מיינען די וועלט וועט אונטערגיין. קוקטס היינט. ס'שלום על ישראל קיינער באדערט נישט קיינעם, די זעלבע געווען מלחמות, סאטמאר מיט קלויזענבורג, סאטמאר מיט בעלז, די האלטן היינט שוין בשלום מען האט זיך שוין משדך געווען, יעצט אהרן זלמן לייב מאכן אן א מעסטערמיינדעד חילול השם וואס דאס איז ממש די וועלט האט עס נישט געזען, זיי ברענגען אונטער דעם גאנצן רבי'ן און וואט הי סטוד פאר, שפעטער וועלן זיי די אייניקלעך זיי וועלן זיך איבערבעטן. זיי זאגן הער אויס ס'איז נישט די זעלבע מענטשן, עס איז שוין נישט די זעלבע, מ'האמיר שוין נישט די זעלבע פרינציפלס אין לעבן, נאר דערווייל געניסט דער בעל דבר. ס'געווען א מלחמה ר' יונתן אייבשיץ מיט ר' יעקב עמדן האבן די צדיקים געזאגט אז דער כח התורה און די קדושה איז געווען אזוי גרויס דעמאלטס אז דער בעל דבר האט פשוט געמאכט א מלחמה, צווישן די צוויי גרויסע צדיקים, ווען נישט וואלטן זיי געקענט ברענגען משיח'ן. די זעלבע מיטן בעל שם הקדוש און מיטן גרא, זענען געווען אזאלעכע גרויסע צדיקים וואס וואלטן געקענט ברענגען משיח'ן. דער גרא, זיין תלמיד, פארשרייבט דארט אין אנפאנג אין משלי, פארשרייבט ער אביסל פון זיין רעבן, שרייבט ער זיין רעבע איז געווען אזוי גרויס אז ער האט אמאל געזאגט פאר זיין תלמיד, הרב יצחק שקלאוו, אז אריסטו איז דאך געווען אן אפיקורס, זאגט ער, איך וואלט אים געמאכט א מאמין, פרעגט ער וויאזוי, זאגט ער, איך וואלט אים געקענט אראפברענגען פון הימל די גאנצע מערכת השמים און ווייזן אלעס וואס טוט זיך דארט, ער וואלט נישט געדארפט גלייבן איך וואלט עס אים געוויזן, ווייסט וואס דער גאון איז געווען? ס'לאזט זיך דאך נישט זאגן און דער בעל שם. נאר גארנישט, דער בעל דבר האט צוריק אנגעארבעט א מלחמה, די זעלבע איז דא אויך, דער אהרן און זלמן לייב, ביידע מולטי מיליאנערן, דער בעל דבר האט אנגעארבעט א מלחמה, יעצט איך הער זאגן אז אהרן האט געמאכט אויפן כרפס א בורא פרי הגפן, ער דער קאפ ארבעט אים שוין נישט, דאס איז אן עונש, ווייל ער האט אלץ געזאגט אז זיין טאטע ווייסט שוין נישט וואס טוט זיך מיט זיך, ער האט אלץ דיפעימד זיין טאטן, טוט אים דער אייבערשטער יעצט צוריק, דיין טאטע ווען ער האט נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיך איז ער געווען איבער ניינציג, דו ביסט איבער זעכציג, טאמער דו וועסט אויסזען. פון די זעכציג ביז די זיבעציג ווי דיין טאטע האט אויסגעזען פון די ניינציג ביז ווען ער האט געלעבט זענען מיר אלע אין גרויסע אין א גרויס געפאר און נאכדעם דער זאליקע ער מוז דאך ווייזן ער פארקויפט עפעס ער האט געוויזן כאטשיג שטייט אין שלחן ערוך אז דעם ערשטן טאג זאל מען מהדר זיין צו עסן דעם אפיקומן פאר חצות און ווער ס'ווייסט מנהגי סיגוט משה אבות המוסרים האט מען דאך אים געזאגט דער ירושלימער רב דער טובי' חטא זונטאג מאנטאג האט געזאגט אוי משה, ער קען אלע מנהגי סיגוט קען ער, קען מנהגי רשעות, נישט מנהגי סיגוט, ער קען דעם סיגוטער'ס מנהגים, יעדער ווייסט אז אין סיגוט האט מען מקפיד געווען צו עסן דעם אפיקומן פאר חצות ביידע טעג, זאליקע האט געגעסן דעם חצות ביידע טעג נאך חצות, געזעסן ביי די סעודה און געפרעסן און געפרעסן און געפרעסן און נישט אינזין געהאט. אז די צייט גייט פאריבער. סא די חברה זענען אונזערע מנהיגים, און אויף די חברה קוקט מען אונז ארויף, און די חברה האבן אראפגעברענגט דעם גאנצן אידישקייט, מיטן גאנצן גיין צו א דין תורה, און אלעס וואס די רבי, וואט די רבי סטוד פאר, האבן זיי אראפגעברענגט. סא יעצט זאל מיר גיין ווייטער. געוואלט זאגן פאר די הושיעה את עמך און דראגס, די צוויי לצים, אלע דריי, די איד, די בלאט, מיטן אברהם'ס צייטונג, די נייעס באריכט, געדענקט האט עס געמאכט חוזק די קינדער האבן ראזנבערג הושיעה את עמך דראגס את נחלתך דראגס ורעם ונשאם דראגס דראגס דראגס עניוועי כ'בין געווען יעצט ביי א גרויסע מיטינג פון גרויסע מענטשן פון חינוך וואס זיי האבן השפעה אויפן פאבליק סקול סיסטעם נישט זיי האבן השפעה זיי ראנען עס כ'וויל נאר נישט זאגן קיין נעמען ווייל באלד וועט מען גיין משה, ראש המוסד האט זיך גע'ערט, ראביי ראזענבערג דאזענט קערי עני וועיט. עניוועי, כ'האב זיי געזאגט, איר זאלט וויסן, ביי אונז איז אזוי אינפעסטעד דראגס, איך האלט אין איין הערן פון בחורים, זיי דערציילן מיר אז ס'איז א שרעק. כ'וואלט געוואלט אז מ'זאל מאכן דראג טעסטינג אזוי ווי ביי די גויים. אונז זעמער נישט אנדערש פונעם גוי ליידער. אונז טוהמער זנות ווי דער גוי, אונז קען מען רעיפן מיידלעך ווי דער גוי. אונז האלט מען שוין ליידער נישט שבת אויך נישט, מען קען פארן אום שבת, סאו פארוואס זאלסטו האלטן אז אונז זעמער נישט אן דראגס? איך וויל מען זאל פעסן א לאו אז אלע סקולס, עלעמענטרי סקולס, פון אידן, טייטש תלמוד תורה'ס, זאל מען טעסטן די בחורים קאנסטענטלי פאר דראגס. וואס דאס מיינט איז אז ווען זיי קומען אין סקול העט מען זיי געבן א טעסט צו זעמען נישט אנגעדראגט, און טאמער זעמען אנגעדראגט העט מען מאכן זיכער אז מען טראגט זיי אין דזשעיל. ס'איז זייער א גוטע סיסטעם אז מ'זאל קענען וויסן צו יענער איז אנגעדראגט צו נישט, ס'איז מורא'דיג גוט דאס, ווייל די מאמע זאגט דאך אה מיין קינד איז דאך א צדיק, א צדיק איז ער, וואס? א צדיק מיט דראגס? און ממילא וועט זיין א מחיה. ס'איז דא מ'טעסט מיט יורין טעסט מען, ס'איז דא אסאך וועגן, סאו. מאכטס נאך ווייטער חוזק, קיפ אן מעקינג חוזק, ווייל הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט, איך בין אזוי אפסעט וויאזוי די אידישע קאמיוניטי זעהט אויס, איך זאג ענק דעם אמת, איך האב אליין נישט געגלייבט ס'איז אזוי ביטער דער מצב, איך בין מורא'דיג אנגעווייטיגט פון מצב, און איך בין מורא'דיג אנגעווייטיגט אז שטאטס די רבנים זאלן קומען פאראויס און זאגן ר' נחום איר זענט דאך אזוי גערעכט געווען פארוואס האבן מיר אייך געטשעפעט, זענען זיי ביזי ארויסלייגן א חרם אז איך זאל נישט דאווענען קיין שום בית מדרש. שוין, יעצט עמער גיין ווייטער. ס'איז דא צוויי אינצידענטס ווי מ'האט ווענדעלייזד אין ברוקלין, איינס איז געווען אין בארא פארק און איינס איז געווען אין אן אנדערע געגנט, און דער עולם איז זייער צוקאכט, טפי מ'האט ווענדעלייזד, מ'האט געשריבן מיסע סלאגענס, איך וויל ענק עפעס זאגן, לויט וויאזוי מ'פירט זיך אויף, א שומרים קען בלינד מאכן א גוי, און יעדער קען טון וואס ער וויל, וואס זענט עטס אזוי ברוגז? ס'איז בעיסיקלי א ווידזשילענטי און קאמיוניטי, סאו וויי איז עוועריבאדי סאו ענגרי? מען האט דיר ווענדעלייזט? דו האסט אויך ווענדעלייזט ווען דו האסט געוואלט צוברעכן דעם בית מדרש פון בעלז וואס זיי האבן געהאט אויף ראס סטריט, צו ווען דו האסט געוואלט צוברעכן דעם בית מדרש פון קלויזענבארג אויף לי עוועניו. וואס ווערסטו אזוי משוגע אז דער גוי טוט עס? איז בעסיקלי דער גוי דער זעלבער אזיאטישער פערד ווי דו, דער חילוק איז נאר אז דו האסט גענומען א תורה פון בארג סיני, און דער גוי האט עס נישט גענומען. איז אויב די תורה קען דיך נישט טעימען און דיך מאכן פאר א מענטש, נו וויאזוי זאל דער גוי זיין געטעימט? סאו מאכט נישט אזעלכע געוואלדעס מ'האט ווענדעלייזט, עטס טוטס די זעלבע זאך, און דער גוי איז שוין געווארן אביסל פעד אפ און ער האט זיך צעלאזט. און איך זאג נאכאמאל פארן עולם, דאס איז שוין די לעצטע ספאט ווי אונז קען מיר גיין איז אמעריקע, פון דא ווייטער קען מען נישט גיין, אידן האבן געוואוינט אין ברעזיל און אין סאוט אמעריקע און יעדער האט געלעבט פון גניבה פון גזילה, יעדער האט געלעבט אזוי מ'האט דיפראודעד די גאווערמענט, שפעטער איז געקומען א מעמד און מצב וואו דער דער גוי האט זיך געכאפט, קוק דער איד טוט דאס, איך וועל עס אויך טון. כ'ווייס ס'איז דא א איד וואס זיין אלמנה האט חתונה געהאט צו א גרויסן עושר פון בארא פארק, וואס איז געווען איז מען געקומען אין בראזיל, מ'האט געזאגט אז מ'וויל אים באקוקן די ביזנעס, די שריפט און איך ווייס וואס, און מ'האט אים גענומען און מ'האט אים אוועקגעפירט און מ'האט אים געהארגעט. עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין. מאנקי סי מאנקי דו, זיי זעען אז די אידן טוען עס, איז במילא גייען זיי דאס אויך טון. און עטס דארפטס פארשטיין נאך א זאך, אזא מעשה פון שטארק, מ'האט גענומען א מענטש מ'האט אים געהארגעט, איר האלט אז ס'איז דא איין מענטש אין די גאנצע שטאט וואס ער גלייבט אז דער וועם מ'האט ארויפגעשטעלט אז ער האט אים געהארגעט, עטס האלט אז איינער גלייבט אז דאס איז אמת? יעדער ווייסט אז דאס איז נישט אמת. סאו עווענטשעלי ווען דער גוי גייט עס טון פאר אידן נאכדעם. אויף א גרעסערן סקעיל העט יעדער ווערן ברוגז, אוי ס'נישט דא קיין יומען רייטס. העי, דו האסט דיך אויפגעפירט ווי א חיה, נישט דא קיין יומען רייטס? אוודאי נישט. סאו, עטס דארפטס אנהייבן צו טראכטן וואס עטס טוטס איז זייער זייער דעינדזשערעס. לעבן לעבט עטס ווי די חיות, און עטס ווילטס אז דער גוי זאל זיין דער גוטער, דער פיינער, און אזוי ווייטער. עס וועט נישט ארבעטן אזוי. אז עטס לעבט ווי די חיות וועט מען זיך צו ענק אויך אויפירן ווי די חיות. און טרייטס דאס צו פארשטיין. אמאל האט עטס טאקע געראנט די שטאט, אבער עס איז געקומען א מצב וואו עס איז נעבעך אזוי בולט די אלע זאכן וואס מען האט געטון, און די אלע רציחות, מיט די אלע געלט גנבות, אז עס איז שוין נישט פאני. סא לאמיר זיך צוזאמנעמען און ביהעיוון. און דעמאלטס וועלן מיר קענען דא לעבן מערטשעם ביז דער אייבישטער וועט אונז אויסלייזן פון גלות. האטס מיר אלע א פרייליכן, א ליכטיגן שבת, א געזונטן שבת און כל טוב.